א גוטן ערב שבת קודש פרשת עקב. כ'האב שוין געמאכט א שיעור אבער כ'מוז צולייגן ס'קומט אלץ צו. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב יעצט באקומען א ידיעה, כ'האב ענק שוין געזאגט, איינער קאלט מיך אריין מיט אינפארמעישן, כ'ווייס נישט צו ס'איז פון סיטי האל, צו דאס איז פון טאמפסאן'ס אפיס, כ'האב באקומען א ידיעה אז מ'האט טאמפסאן'ען באשטראפט מיט גרויס געלט, כ'ווייס צוועלף צו פופצן טויזנט דאלער, כ'ווייס נישט פונקטליך, ווייל. ער פלעגט נעמען די ארבייטערס און הייסן ברענגען פאר אים לאנטש, פארשטייסט ערליך באלעבאס, און ער האט זיי נישט באצאלט, און אין די זעלבע צייט האט ער געקויפט אויף די גאווערמענט'ס חשבון אויכעט לאנטשעס, לאנטש און אנדערע זאכן, עקספענסעס, מען האט אים געכאפט, מען האט אים אראפגעפינט, און מען האט אים געהייסן קודם מוז ער צוריק באצאלן, והשאר יבוא, ס'וועט נאך קומען ווייטער אויכעט, דאס האב איך אים געזאגט, ווי לאנג קיינער האט נישט גערעדט וועגן סעיפטי פאר טשילדרען האט דער אייבערשטער געזאגט, עטס זענט צופרידן? איך בין אויך צופרידן. מען האט אנגעהויבן צו רעדן און עטס האטס אנגעהויבן צוריק צו שלאגן, זאגט דער אייבערשטער השם ילחם לכם, איך האב מיך פאר ענק געשלאגן, פארוואס? ווייל איך זעה אז עטס מיינטס עס ערנסט, סאו יעצט האלט מען דארטן אז טאמפסאן האט א גרויסן פלעק, דער וואס האט מיך אריינגעקאלט זאגט מיר עס איז א ביג בלעק מארק, אן היז רעקארד. אקעי דעטס איט. מוז מען דעם אויכעט אראפ נעמען און נאכדעם וועלן די קינדער זיין סעיף. וואטש ענד סי. אונז זעמער נישט דערשראקן און אונז זעמער נישט פארלוירן. אייבערשטנס הילף. יעצט איינער קאלט אפ זייער דערשראקן ער קומט נישט אריין קלאר ווייל ער האט ער וויל נישט מען זאל וויסן ווער ער איז זאגט ער ווי לאנג האלט שוין אן די מעשה מיט די מקווה וואס איך פארצייל אין פארטי סיקס סטריט איז כ'על זאגן דעם אמת איך געדענק נישט ס'איז מן הסתם א צען יאהר דאס טייטש אזוי אז אלע יאהרן האט עס נישט געטויגט. און איך ווייס נישט צו יעצט טויג יא. נאר יעצט ווערט יעדער דערשראקן, יעדער קאלט אריין, קאלטס נישט אריין, כ'האב ענק אלע אין בוידעם אז דיין ווייב נוצט א מקווה, ווי איז דאס אז ער זאל זיך נישט נאכפרעגן ווער, וואס, און ווען, און ווער ס'איז די בעל מכשיר, מ'האט דארט נישט אריינגעלאזט קיינעם, איינער קאלט מיך אן דו ביסט אזוי גערעכט, פליישמאן פלעגט מיך קומען אנשרייען יעדעס מאל פארוואס האסטו נישט גענומען א שאוער פאר דו גייסט אין מקווה, און ער האט מיר געוויזן ווי מ'נעמט א שאוער, און האט מיר אנגעכאפט דעם אותו מקום. ס'איז לצנות געווען, יעדער האט געוואוסט. נאכדעם קאלט מיך אפ איינער אז ס'איז דא א דברי חיים'ס מקווה, דאס איז קלויזנבורג וואס דאס דארף זיין זייער א גוטע מקווה, כ'האב שוין גערעדט דערפון אמאל, עס איז אויף פיפטי סעקאנד סטריט, ס'איז דא דא איינער ניימאן וואס ער געט זיך אפ מיט די השקה יעדן טאג, אלעס איז דארט פיין און וואויל. נאר מיט יארן צוריק האב איך זיי געזאגט אז די דאך געפעלט מיר אינגאנצן נישט, ס'איז אזא מין ציגיינערישער ביליגער דאך, ס'האט די גומי, ס'האט קריצן און ס'איז געווען דארטן אן עירקאנדישנער, ס'האט מיר גארנישט געפאלן, כ'האב זיי געבעטן בויטס א סעמענטענעם דאך, און נאכדעם זיי האבן נישט וויאזוי צו מאכן אז אמאל זאל עס אריינגיין אין דעם בור צו אין יענעם בור, האבן זיי גענומען דארט א שטיקל קלעי, איך ווייס נישט ווער ס'האט זיי געגעבן די איידיע, און דאס שטעלט מען אריין. און דאס פארשטאפט דעם לאך אדער יענעם לאך, יעצט דער קלעי איז א תלוש און ער האט אין זיך אזאלכע גריבעלעך, ער איז א פיס אוו קלעי, נעם קלעי וואס די קינדער שפילן זיך דערמיט וועסטו זען ווי דו'סט אנרירן ווערט א גריבעלע, האב איך געטענה'ט אז דאס מיט דעם קען מען נישט מאכן אז מ'זאל רוקן וואסער אהער אדער אהין, ווייל אלע וואסער גייט דורך דורך דעם. ס'גייט נישט אריין אין דעם, אבער דאס מאכט אז די וואסער זאל גיין אדער דא אדער דארט. פרעגן זיי מיך און וויאזוי מאכט איהר? זאג איך, איך נעם וואטער פלאג, דאס איז א פעסט דרייאינג סעמענט, און איך געב א מאך א דינע לעיער, עז טין עז יו קען טינק, אפילו נישטאמאל א אכטל פון אן אינטש, ס'האלט זיך זייער גוט ווייל ס'טריקנט גראד אויס, און נאכדעם ווען איך ברויך האבן אויפן אנדערן זייט ס'זאל גיין די וואסער נעם איך א קליין העמערל און איך עפען עס אויף. און איך שטאפ צו די זייט, און איך שטאפ צו יענע זייט, און איך בין געווען ביי רב פישעלע מיט יארן צוריק, כ'האב אים געזאגט די קלעי געפעלט מיר נישט, האט ער מיר געזאגט ביסט גערעכט, ס'האט די גאנצע צייט עיכוב מים, און טאמער דאך נאך אננעמען די שיטה פון דעם כסף משנה אז ס'האט א חקיקה ווערט די גאנצע כלי האסט א געהעריגע כלי, נאר עסט דאך קענען דינגען מיט מיר אז ס'שטייט שלא כדרך קבלה. ס'שטייט, עסט דאך קענען דינגען אז כ'ווייס, ס'קומט נאכדעם אריין נאך בהמשכה. יעצט אויף דעם איז דא אסאך שיטות, און ווי האט סאטמאר רב געזאגט, וויי איז אזא אזא מקווה וואס א מענטש דארף זי מטהר זיין, א מקווה דארף מטהר זיין א מענטש, נישט א מענטש מטהר זיין די מקווה. איך וואלט נישט געלאזט נוצן אזא מקווה, איך האב זיי דעמאלטס געזאגט. נאר וואס, ביז ס'ווערט נישט א וועלטס מלחמה איז אלעס כשר, דעם דאך קען מען זעהן, כ'ווייס נישט היינט וויאזוי ס'גייט דארטן ווייל כ'מיין מ'האט עס איבערגעפיקסט, איך האב מיך ארומגעקריגט דעמאלטס מיט ר' פישל'ען, אבער דאס איז נישט געווען קיין מהודר'דיגע דאך, כ'האב זיי געבעטן, בויעטס א סיקס ביי סיקס שטיקל סעמענט און. ס'זאל ווערן אנגעליינט מיט אייזענעס פון אינדרויסן, מען דארף אפילו נישט אריינגיין אין מקווה, כ'מיין צו מאכן די אלע שיפוצים, און לאז אראפ א סעמענטענעם פייפ, גיס פון אונטן ביז ארויף א סעמענטענעם פייפ, פאר לעס דען א טאוזענט דאלערס קענען זיין מהודר מאוד, נאר ווער קערט דען היינט, ווילאנג נחום ראזנבערג גייט נישט ארום צו אן אנדערע וואטש דאג ערגעץ אנדערש, נאובאדי קערס. קאלט מיך אפ יעצט א שוחט אז דאס וואס דו האסט געזאגט אז אין באלטימאר קען קיינמאל נישט זיין קיין שחיטה מונחת ווייל ס'איז נישטא קיין פלאץ, וויל איך דיר זאגן ס'הייסט ביז א וואך צוויי וועט שוין זיין שחיטה מונחת, זאג איך יא פיין אבער דו פארקויפסט דאך יעצט אויך שוין שחיטה מונחת, און ווען איך זאג ווען גארנישט וואלט קיינער נישט געוואוסט, איר זענט לצים דאס איז אלעס וואס איר זענט יעצט וויפיל יאר ס'האלט אן זייער אסאך יאר, איך וויל דיר זאגן איך האב מיט דיר גרויס מיטלייד טאמער דיין ווייב האט גענוצט די מקווה ווייל. דיק איז נישט געווען קיין קאמפעטענטער מורה הוראה, ס'איז געווען א שיף אן א רודער, פליישמאן האט געפירט, ער האט נישט מורא געהאט פאר קיינעם, האט אפילו מיך געסטראשעט צו הרג'נען, איך האב אבער געזאגט, העי, איך עס אויף פינף פליישמאנס פאר ברעקפעסט, און צו מיר זאלסטו אזוי נישט רעדן, ווייל דו ווייסט נישט מיט וועם דו האסט אנגעהויבן, דאס איז געווען דער סיסטעם. עניוועי, און אפילו ווען מ'האט אים שוין געכאפט האט מען אויכעט געוואלט שטיל מאכן ווייל ס'וועט זיין א בזיון כבוד התורה, ר' חזקל רוט האט עס פראבירט צו באהאלטן האב איך געזאגט איך לאך פון יעדן, איך האב נישט קאלעקטעד דארטן געלט, איך האב נישט קאלעקטעד א טשעק, איך וועל רעדן וואס איך וויל, געבעטן, נישט געסטראשעט, מ'האט שוין אמאל אנגעהויבן צו בעטן האב איך געזאגט נע, איך איך גיי דאס נישט פארשווייגן. עניוועי, סאו די עיקר איז וואס כ'האב יעצט א שאלה, באבובער דיין ווי זענט איר געווען, איר האט אומגליקליך געמאכט פרויען, און ס'איז ארויסגעקומען, און מענטשן זענען hurt, איז דא א איד וואס אויפן קול זעה איך אז ער איז ש, זיין פרוי גייט שוין נישט אין מקווה, זי ש, ער איז שוין אן עלטערע מענטש, נישט שוין א זקנה, און יעדער פילט יעצט hurt, איך האב אלעס געטון, איך האב געוואלט טון דעם רצון פונעם אייבערשטן, איך האב מיך פורש געווען די אלע טעג, איך האב געפרעגט שאלות פון רבנים, און קוק ווי אונז האלט מיר דא. די מקווה דארף זיין א פראבלעם, דעט שוד בי די ליסט אוו די פראבלעם. יעצט דאס אזוי ווי אלע אהרן'ס בלאף מיט אלע קהילה'שע בלאף, מען האט יעצט געמאכט א תקנה אז מען טאר נישט נעמען מער ווי צוויי הונדערט דאלער א סקווער פוט, יעצט ווייסט וויפיל ס'קאסט אין די גוישע מאנרא וויפיל ס'קאסט א סקווער פוט, און דאס איז א צאמגענומען צענליגע מענטשן אין איין הויז, דארטן האט דאך יעדער איינער א שטיקל גארטן מיט אלעם, יעצט זענטס ממש רשעי הדור, און יעצט קומטס נאך צו מיט א פרומען פנים,

איך לייג ארויף דא איינער וואס ער קאלט אריין, ער וויינט זיך נעבעך אויס דאס הארץ, ער האפט ער איז נישט נכשל געווארן, טאמער האסטו גענוצט יענע מקווה וויל איך דיר נישט זאגן וואס די דין איז, נאר גארנישט, אזוי איז עס, ביז מען כאפט נישט איז אלעס גוט. יא, צו כ'וויסן איז נאך דא צוריק גיי צוריק דעי זעקס און פערציג תחילה בקרב כ'האף דו וועסט נישט נכשל נאר ביז סאך יאר צוריק גיי צוריק
וועט איר שטעלן אז עס איז געווען אויף זעקס און פֿערציק. איך וויל דיר זאגן, יעצט הייבט אן יעדער חרטה געפילן, ווי זענט עטס געווען אלע יארן? ווי האט מען געלאזט פליישמאן א נישט קיין תלמיד חכם, נישט קיין מורה הוראה, ער האט אפילו זיך מורא געהאט צו לאזן וואקסן א בארד בימים ההם, ער זאל אלעס פירן? ער האט ארויפגעשטעלט יעדן רב אויף די פעיראל און ער האט גע'גנב'עט דאס גאנצע געלט פאר זיך און האט זיך געקויפט הייזער, און יעדער האט געוואוסט ער איז א חזיר, יעדער האלט אין איין אריינקאלן, כ'האב שוין באקומען עטליכע קאלס נאכדעם וואס כ'האב געזאגט וועגן פליישמאן. בחורים, יונגעלייט, ס'איז דא עלטערע אידן, ס'איז דא פֿאָרטי פֿײַוו יער אָלדער זאגן ער האט זיי נישט, נאך די חתונה האט ער זיי נישט נאכגעלאזט, ער איז זיי נאכגעלאפן, ער האט זיי געגעבן די מקווה אומזינסט, ער האט געלאזט זאלן שפרינגען אריין פון אויבן אזוי ווי אין א סווימינג פול, און מיט דעם האט ער זיי געכאפט. עניוועי, דאס איז געווען אן עמורדזשענסי, יעצט קומט נאך אן עמורדזשענסי און נאכדעם קומט דער שיעור. ס'איז דא א איד וואס ער הייסט בערל גאלדמאן, ער איז געווען א מלמד אמאל אין באבוב, ער האט אפגעהארגעט קינדער איינס נאך עס אנדערע, מ'האט אים ארויסגעווארפן, עס האט נאך ר' שלוימעלע אים ארויסגעווארפן, איז ער געגאנגען אויף וויען, ער האט דארט אויך געפאטשקעט קינדער און מען האט אים ארויסגעווארפן. און כ'מיין אז מען זאגט אז ער איז געווען אין בעלז אויכעט. האלב בארא פארק זאגט אז ער לויפט נאך קינדער אין בארא פארק און אין פלעטבוש, כ'בין געוואויר געווארן אז ער באדט זיך אין די מקווה פון ר' מנשה קליין זכרונו לברכה וואס זיין זון פירט עס. בין איך געגאנגען מיט נאך איינעם און כ'האב געזאגט ר' מנשה קליינ'ס זון כ'ווארן אייך איר זאלט וויסן לאזטס אים נישט אריין האט ער געזאגט ער דאנקט מיר זייער און ער האט געזאגט ער וועט נעמען קער די וואך קריג איך א טעלעפאן קאל פון א מענטש וואס איך קען איך ווייס ער האט געפארן אויף מאנהעטן ביעטש כ'וויל נישט זאגן פארוואס פארווען ס'איז קיינעמ'ס נישט ביזנעס מאנהעטן ביעטש איז א ביעטש וואו מ'גייט שווימען ס'איז א רחמנא לצלן ביעטש ס'איז דארטן דא אויכעט בית כסא'ס נאכדעם ווען מ'גייט אין ביעטש און מ'איז פול מיט זאמד וואשט מען זיך אפ מיט שאוערס און ס'איז דא בית כסא'ס. דער איד האט געדארפט גיין אין בית כסא, אזוי זאגט ער, איז ער אריין געגאנגען, וועם טרעפט ער? בערל גאלדמאן דרייט זיך דארט מיט די ברייטע ציצית, און דרייט זיך אהער און אהין, און ער זוכט, וואס זוכסטו? ווילסט קטנים? גיי קטנים, ווילסט גדולים? גיי גדולים, וואס דרייסטו דיך דארט? סא דאס איז אויכעט איינע פון די פראבלעמען וואס באבוב האט געהאט, ער הייסט בערל גאלדמאן, בערל גאלדמאן האט וואוילע ברידער מיט אלעם, געווען אמאל א שידוך מיט איינעם אנגעטראגן, האט מען געזאגט דער ברודער טויג נישט, האט דער רב געזאגט שטייט אין פסוק לשם שבו ואחלמה. לשם שבו מען דארף קוקן וואסערא נאמען ער האט, ואח, ואח למה, וואס האסטו צו קוקן אויפן ברודער? איז יעצט דעם בערל, דעם חזיר האט מען ארויסגעווארפן מיט יארן צוריק פון באבוב, קודם פלעגט ער זינגען פורים נאך ביי רב שלוימעלען אויפן טיש עפעס א גאנצן זמר, א לידעלע, דאס איז נאך געווען בחייו פון רב שלוימעלע באבובער, דער היינטיגער רב האט געהערט אז ער איז פון די ריכטיגע בחורים, האט ער אים געהייסן ער זאל אויפהערן צו זינגען ביים טיש, שא, קיצור ער איז געווארן באליידיגט, און אזוי ווי עס איז דאך דא צוויי באבוב'ס איז דאך דא וואו צו גיין, איז ער געגאנגען אויף קראקראקאטשאטשי, און קראקראקראקאטשין, און דארט פון קראקראקאטשין האט ער אויך געזינגען, ביז מ'האט דארט אויך געזאגט אז ס'טויג נישט דער מצב, האט מען אים פון דארטן אויך משלח געווען. און נאכדעם האט ער אריינגעשווימען אין די מקוה פון ר' מנשה קליינ'ס זון, ס'איז לעבעדיג, און איך וויל ענק זאגן איין זאך באבוב, ליסן טו מי קערפולי, ער איז נישט קיין בן יחיד, ער איז נישט דער איינציגער, און ס'איז נאך דא אסאך, אז עטס ווילטס קארעקטן, איף יו וואנט טו סטרעיטן אוט יור האוז, קען מען עס קארעקטן, ענד איף יו וואנט טו ליוו לייק דיס, לעבטס אזוי. עטץ האטס א פראבלעם מיט מיין האטאג? ס'קומען ברוך השם אריין מענטשן וואס זיי זאגן אז זיי זענען זייער אינטערעסירט ארויסצוגעבן דעם סקולענער רבי'נס ספר, זיי ווילן שוין אריינשיקן געלט מאי קדימה, בין איך זיי מסביר, די געלט צו דרוקן איז נישט די פראבלעם, די. ס'איז וויאזוי דו גייסט עס דיסטריביוטן, דאס איז די גרעסטע פראבלעם, מען דארף נאך טראכטן עצות, מען זיצט און מען טראכט, מען זיצט נישט ליידיג. שוין, דאס איז נאר צוגעלייגט א שטיקל עמערדזשענסי, יעצט קומט מען צו צום געהעריגן שיעור. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב געליינט א מורא'דיגן שיינעם ארטיקל וויאזוי אידן האבן אין ווילימסבורג געמאכט הונדערטער מיליאנער דאלער, ממש ביליאנס אוו דאלערס. ס'איז געווען אמאל א מענטש פלעגט זיצן אין פארק אין דער אלטער היים און ער האט געליינט אלע אנטיסעמיטישע צייטונגען און ער פלעגט יעדע מינוט לאכן לאכן, זיך געפרייט נאך יעדן ארטיקל און מען האט אים פאר'מסר'ט פאר'ן רב און דער רב געלאזט רופן, זאגט ער אים, קודם כל וואס ליינסטו אנטיסעמיטישע צייטונגען און צווייטנס וואס איז דעם פּאַרק דאָרט, האָט ער מסביר געווען פֿאַרן רבֿ אַזוי, אַז איך לייען אונדזערע צײַטונגען, אַזוי ווי, לאָמיר זאָגן, דעם בלאַט און דעם ייִד, וואָס דאָס איז אין ווילימסבורג, דאָס איז נאָך געווען אין דער היים. אַלעס וואָס איך זע איז, מע האָט געהרגעט נאָך אַ ייִד, מע האָט אײַנגעזעצט נאָך אַ ייִד, מע האָט צוגענומען פֿון אַ ייִד דעם רעכט ער טאָר נישט האָבן אַזאַ שענק, אַ שענק מיינט, מע האָט פֿאַרקויפֿט פֿאַר די גויים וואָדקע, מע זעט נאָר צרות, צרות, סע קומט ממש צו וויינען. זאָגט ער, איך האָב מיך גענומען לייענען די אַנטיסעמיטישע צײַטונגען, זע איך דאָרט אַזוי, ראָטשילד גיט הלוואות פארן רוסישן צאר. הער וואס דא טוט זיך? דער איד ראטשילד פירט די וועלט. נאכדעם שטייט דארטן אז דער איד געבט די מין הלוואות. יעצט, דער ראטשילד'ס מאמע איז געזעסן דארטן אויף א ראקינג טשעיר האט מען אים געפרעגט ס'גייט זיין א וועלט מלחמה צו נישט? האט ער געזאגט אויב מיינע פינף זין וועלן נישט פיינענצירן וועט נישט זיין קיין מלחמה. טא, זאגט ער, איך פריי מיך זייער, די אידן פירן די שטאט, די אידן פירן דאס לאנד, און די אידן פירן די וועלט. דארף איך זיצן אייביג און קלאגן? די זעלבע אויך. אונז האמער די זעלבע אויך דא כאפט נאך א איד מ'האט געכאפט רעכניץ רייכבערג ס'איז ס'לוקט איט לוקס סאו אגלי אונז זעמער אויס אגלי כ'האב געליינט יעצט אן ארטיקל פארוואס האט מען געמאכט יעצט אזויפיל געלט אין ווילימסבורג ווייל דאס איז אלץ געווען קאמערשעל פראפערטיס מענטשן האבן אינוועסטעט מיליאנען דאלער און געווארט צוואנציג און דרייסיג יאר זיי האבן געארבעט אז מ'זאל עס איבערדרייען. אז ס'זאל ווערן רעזידענשאל ענד די טיים וואז רייט נאו, און ס'איז דא אידן וואס האבן געקויפט, ער ברענגט דארטן צענליגע אינוועסטערס, מ'האט געקויפט פאר צען פופצן מיליאן, מ'האט פארקויפט פאר הונדערט מיליאן, ר' פנחס ניימאן מיט זיין שותף דארטן פון לונדון חיים משה פעלדמאן און נאך אנדערע, ניין דאס איז נישט געשטאנען אין צייטונג, ס'איז נאר געשטאנען אז די העגער פעמילי האט אויך געמאכט דאס זייער אסאך געלט, העגער דאס. סתמא ר' מאטעלע איז דאך א שותף פון פנחס ניימאן, דאס איז איין קליקע, ס'איז א רבי מיט חסידים, דער פיינענצירט דעם, דער פיינענצירט יענעם, יעצט ווען איך זע אזאלכע זאכן האב איך אזא הנאה, דאס איז דאך אזא שיינע קידוש השם, ס'ווייזט אונז זעמער אויך מענטשן, אונז זעמער ביזנעס לייט, נישט אזוי ווי רעכניץ דארטן, ער איז די גרעסטע נורסינג האום באזיצער אין קאליפארניע, מ'וויל אים נישט געבן לייסענס. מען נעמט אים צו פון אסאך האומס, עפעס א פרוי סוט אים יעצט אז זי האט אריין געברענגט א מאמע וואס האט נאר געדארפט האבן אביסל טערעפי און זי איז געשטארבן, ס'איז לעבעדיג וואס דא גייט פאר, עניוועי. סאיז זייער שיין דער ארטיקל, סאיז מוראדיג צו די זאך. כ'האב באמת הנאה אז אידן האבן געמאכט מיליאנען. דער אמרי חיים פלעגט זאגן ווען איז א סימן אז א מענטש איז דיר א גוטער פריינט. זאגט ער טאמער חלילה ס'שטארבט פאר דיר איינער און יענער העלפט דיר מיט וויינען דאס איז נישט קיין סימן ער איז א גוטער פריינט ווייל אים טוט עס אויך וויי, אבער ווען דו פרייסט דיך און יענער האט מיט די שמחה גארנישט און דו פרייסט דיך מיט מיט יענעם דעמאלטס איז א סימן אז דו טוסט עס ווייל דו ביסט אים א גוטער פריינט, א גוטער פריינט אז ער פרייט זיך פרייט מען זיך מיט. ס'געווען אמאל שמחת תורה האט א איד געטאנצט זייער שטארק אן עם הארץ. רופט אים צו דער הייליגער קדושת לוי און פרעגט אים, וואס פרייסטו דיך מיט די תורה? דו קענסט נישט די תורה, דו לערנסט נישט די תורה, דו ווייסט נישט וואס דארט שטייט. זאגט ער, רבי, איך וויל דיך פרעגן עפעס. אז מיין שכן, וואס ער וואוינט מיט מיר אין איין הויז, מאכט חתונה זיין בת יחידה, גיי איך נישט טאנצן? דאס איז נישט מיין שמחה, פארוואס זאל, ס'איז נישט מיין טאכטער? און דער הייליגער קדושת לוי האט זיך אויסגעדרייט צום אייבערשטן, זאגט, זעסט, דאס איז כלל ישראל. עניוועי, אז מען פרייט זיך מיט יענעמ'ס שמחה ווייזט מען אז מען איז א גוטער פריינט. איך האב אזא הנאה, איך פריי מיך מיט מיט יעדן איד וואס ער מאכט געלט. עניוועי, יעצט האב איך געוואלט צוריק קומען נאכאמאל צום באבובער דיין. באבובער דיין, איך וויל דיר עפעס זאגן, האסט אנגעהויבן מיט די ראנג פערסאן, ס'האט איינער אמאל געזאגט, זאגט ער, איך הייב נישט אן מיט מענטשן וואס קויפן אינק ביי די בערעלס, עס מיינט אזוי, ס'איז דא מענטשן וואס קויפן א טינט פעדער, ס'איז דא וואס קויפן מיט די שווערע בערעלס מיט איין מאל, וואס אין יעדע בערעל איז דא פיפטי פייוו גאלן, איז וויל איך זאגן זייער פשוט, דו האסט נישט געדארפט אנהייבן מיט מיר, איך בין נישט דיין גלייכן, איך האב מיט דיר אינאיינעם קיינמאל קיין חזירים נישט געפאשעט, איך קען דיך נישט, איך האב נישט מיט דיר גארנישט. און אז דו האסט דיך פארטשעפעט מיט מיר, האסטו נאך א גרויסן וועג, א ביג לאנג ראוד, ביז דו וועסט דיך אפטשעפען פון מיר, אדער איך וועל מיך אפטשעפען פון דיר. ווי ביסטו געקומען מיך צו נעמען אין דיין מויל? מילא, דעמאלטס האבן עס געטון, איך ווייס, אַכט און דרײַסיק רבנים, ס'איז געווען נאך דרײַ און דרײַסיק, פֿיר און דרײַסיק איז נאך געווען לעיט קאמערס, זיי האבן אויך געמיינט זיי מוזן כאפן א מצוה. דעמאלטס איז געווען, מען האט נישט געוואוסט. והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה. דאס מיינט אז דו וועסט טאפן אינמיטן טאג, אזוי ווי א בלינדער וואס ער טאפט אין די פינסטערניש. מ'האט נישט געוואוסט, איז נחום ראזנבערג יא גערעכט, איז ער נישט גערעכט, איז ער יא א שייגעץ, איז ער נישט א שייגעץ, איז ער יא א מנוול, איז ער נישט קיין מנוול, מאכט ער יא קאליע די יוגנט, מאכט ער נישט קאליע די יוגנט, אבער עז טיים ווענט אן האב איך דאך געפראווט מיין רייטשעסנעס. און איך האב געפראווט אז איך בין דער וואס איך נעם די גאנצע שטאט און די גאנצע וועלט אויף די רייט סייד, יעצט ביסטו געגאנגען האסט זיך אנגעטשעפעט אין מיר, אה דו גייסט נישט אזוי שנעל פטור ווערן פון מיר, וואטש ענד סי, יעצט וויל איך זאגן א זאך, ס'איז געווען א צייט ווען ר' משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה איז ארויסגעקומען מיט א היתר פון הזרעה מלאכותית, שוין, דער רבי זכר צדיק לברכה דער דברי יואל האט געשריבן גרויסע תשובות אויף פארקערט אהער און אהין, ס'איז געווען אויכעט אזא א מבוכה, מ'האט נישט געוואוסט ווער ס'איז גערעכט, מעג מען צו נישט, ס'איז ממזרים צו ס'איז גאר א מצוה לכתחילה צו האבן אזוי קינדער, ס'איז, מ'האט נישט געוואוסט. יעצט ר' משה האט געטענה'ט איין טענה אז דו נעמסט זרע זאלסטו עס נעמען דווקא נאר פון א גוי, פארוואס? וועגן צוויי טעמים, קודם שמא ישא אחותו מאביו, קען חתונה האבן א ברודער מיט א שוועסטער, נעמסט אין א גוי, ביי גוים נישט דא קיין ברודער נישט דא קיין שוועסטער. שטארקע טענה. נו האט ער געטענה'ט נאך א טענה ר' משה. דו גייסט נעמען זרע פון א איד, ווי קומט א איד ער זאל מוציא זיין זרע לבטלה? א איד טאר דאס נישט טון. ס'איז דא אין די אחרונים גאנצע תשובות איז טאמער מ'מוז באקוקן די מאנ'ס זרע און וויאזוי מ'זאל עס טון און ער מוז וואוינען מיט די פרוי. הוצאת זרע לבטלה איז פון די גרעסטע עבירות וואס איז דא. אויף דעם האט אונז דער אייבערשטער געברענגט א מבול אויף די וועלט, האט ער געטענה'ט, ווי קומט א איד זאל דיר געבן זרע? בקיצור, מען וועט נעמען פון א גוי זרע. נו, אז מען גייט נעמען פון א גוי זרע, איז עס שוין געווארן ווי מען זאגט אביסל א עקלדיגע סיטועשאן, ווייל לכתחילה האט געהייסן אז מען גייט נעמען פונעם מאן זרע, מען שמועסט אויב דער מאן קען נישט געהעריג מזריע זיין אבער אויב ס'פעלט א בוסטער אין זיין זרע, אבער גיין נעמען פון א גוי זרע איז שוין געווארן זייער א עקלדיגע זאך, און יעצט האמיר אויך געהאט אין ארץ ישראל האט א פרוי געגעבן בירט צו א שווארץ קינד האט די דאקטער געזאגט יא ער נעמט ער טוט ער טוט וואס ער וויל. למעשה איז געווען עטליכע נ רבנים זיי האבן געזען אז ס'גייט פארן דברי יואל אין לעבן אז ס'זאל נישט ווערן א פרצה אין אידישקייט האבן זיי זיך צוגעשטעלט, ס'איז געווען רב ברייש פון ציריך האט געשריבן תשובות אנדערע האבן געשריבן תשובות.

נאכדעם איז געווען דער צווייטער רב איז געווען פאפא רב, און דער דריטער רב איז געווען ווינער רב, האדהאזער רב, נישט דער רב כץ, דער וואס איז צו ווארפט שילן, ניין ניין ניין נישט דער, האדהאזער רב, רב עזריאל יודא לעבאוויטש, עניוועי, האבן זיי געזאגט פארן רעבן זיי האבן אן אפוינטמענט, און דער רבי האט זיי געזאגט איך בעט ענק גייטס נישט צו אים, גייטס נישט, עטס עטס דורכפאלן ביטערליך. שוין, זיי האבן אבער יא געוואלט גיין ווייל זיי האבן געהאלטן אז דאס איז א פרצה אין אידישקייט אין חומת הדת, און זיי האבן געזאגט דעם רעבען אז זיי האבן געמאכט אן אפוינטמענט. פרעגט דער רבי, און וואס האט ער ענק געזאגט? האבן זיי געזאגט, ער האט געזאגט אזוי, אונז גיימיר זיך אראפזעצן, אונז גיימיר דורכטון די סוגיא, אונז גיימיר האבן א פעדער מיט א פאפיר אויפן טיש, אויב עטץ עטץ געווינען, על איך שרייבן איך געב אויף, און אויב איכ'ל געווינען, עטץ עטץ שרייבן עטץ געטס אויף. האט דער רבי זיי געזאגט גייטס נישט עטס גייטס נישט געווינען דער מענטש האט די תורה אין די האנט שוין בקיצור זיי האבן נישט געפאלגט זיי האבן געמאכט אן אפוינטמענט זענען אראפגעקומען און זיי האבן אנגעהויבן צו טענה'ן און פארשטייסט זיך ר' משה איז דאך ר' משה און מען האט זיך אויסגעטענה'ט און זענען געבליבן נישט גערעכט. נאכדעם האט זיך אנגערופן באבובער רב, כ'וויל נישט אריינגיין אין עומק ההלכה, וויל איך פרעגן א שאלה, וואסערע פנים האט עס אז א איד זיצט און ער זינגט כל מקדש שביעי כראוי לו ווא ווי, זיצט און זינגט שבת ביים טיש מיט אלע קינדער, מיט די הייסע יויך, ס'גייט ארויף די פארע, און מ'לייגט אריין באנדלעך, מ'מאכט זיכער ס'א כלי שלישי, וואסערע פנים האט עס אז. דאס יונגל וואס ער זיצט ביים טיש, אדער שפעטער ווערט ער אליין א טאטע, און זיין טאטע זיצט ערגעץ אין יענקי סטעדיום, און מען האט געמאכט א פאול באל, א סטרייק, א האום ראן, פאו! ס'איז לעבעדיג דארט! וואסערע פנים האט עס? דאס איז אדער א טאטע פאר א קינד דא, אדער אמאל וועט דאס קינד אמאל אויך זיין א טאטע. איט דזשאסט דאזענט לוק גוד על פי חסידות. בקיצור, האט ר' משה געזאגט פארן באבובער רב אזוי, הערט מיך אויס, איר ווילט רעדן חסידות, דאס איז נישט מיט מיר, איך רעד צו אייך הלכה, און אויב די הלכה זאגט אז ס'איז מותר, קענט איר נישט קומען מיט חסידות און מאכן אז דאס שטייגט העכער פון די הלכה. דאס איז נישט דא. איר ווילט אייך פריוואט נוהג זיין מיט חסידות, מעגט איר. אבער נישט ווען איך געב ארויס א הוראה פאר גאנץ כלל ישראל איבער די גאנצע וועלט, פאר היינט און פאר דורות טו קאם. און אזוי זענען זיי אלע דריי רבנים ארויסגעגאנגען פארשעמט. שפעטער האט זיי ר' משה ארויסבאגלייט צו די טיר און מען האט אונטערגעשריבן אז ר' משה האט געווינען. כ'מיין ס'נישט געווען אפילו וואס אונטערצושרייבן. האט זיך אנגערופן ר' משה. א חוצפה פון רבנים, זיי האלטן מיך אויף. צוויי נעכט שלאף איך שוין נישט און איך טו עס דורך די סוגיא פונקטליך, און דא קומען זיי אן, חסידות? וואס א חסידות? דו ווילסט רעדן גמרא תוס' און ראשונים און אחרונים צו דו ווילסט רעדן חסידות? ער איז געווען פיוריעס. סא אונז ווייס מיר אלע וואס דער באבובער רב זכרונו לברכה זכר צדיק לברכה האט געהאלטן, ער האט געהאלטן אז ס'איז נישט גוט עס צו טון. דער חיים שייע האלבערשטאם איז דאך אויך אן אייניקל פון באבוב. ער האט געמאכט זיכער ער טוט עס יא. פארוואס? ווייל טאמער נישט האט ער געוואלט גט'נען סיגוט'ערס טאכטער. כ'ווייס א מעשה, ס'איז געווען א צייט וואס מ'האט געזאגט אז די רעבעצן, דעם רעבנס רעבעצן, דעם דברי יואל'ס רעבעצן האט מפיל געווען. ס'איז געווען א בהמה וואס איך האב געארבעט פארן, איך האב געארבעט פאר א גרויסן עושר, א סאטמארע בהמה, און ער איז עס געגאנגען נאכזאגן, ער האט עס אפילו געזאגט אז ס'איז געווען אן ענין, הער א מעשה, אז די רעבעצן האט עס פארציילט פאר איהר'ס א בעסטע פרענד, ער האט אים אפילו געזאגט די נאמען פון יענע פרוי וואס שי העפענס טו בי א קאזין מיינע, און ממילא צו אריינגעווארפן אן עין הרע. האב איך אים געזאגט, ר' איד, זיי נישט קיין בהמה. די רעבעצן האט נישט געוואלט אז דער רב זאל איר גט'ן, זי האט געוואלט ווייזן זי קען האבן קינדער, האט זי פארקויפט אזא באלאוני סטארי, דו ווייסט דאך וואס דא איז פארגעגאנגען, וואס מען האט אונז פארקויפט לאקשן, עניוועי, אמאל פלעגט מען עס טון אויף אזא אופן, מען האט געזאגט אדער אז מען האט מפיל געווען, אדער מען האט מזנה געווען, מען האט אהיים געברענגט א קינד, פון אוט אוו טאון, דאס האט דאך ער געטון, דא דער סקולענער רעבנס גבאי האט א ברודער, דער זילבער, ער האט געהאט אין עמפייער סטעיט בילדינג א פלאץ, און ער האט געזאגט אז ער איז א גיינעקאלעדזשיסט, ער האט אנגעשוואנגערט. צענדליגער פרויען, און ווען ס'איז ארויסגעקומען די שייגעצ'יק, מ'האט אים איינגעזעצט אויכעט, ווען ס'איז ארויסגעקומען די שייגעצ'יק האט סקולענער רבי געזאגט, דער סקוקוקוקוקוקולענער רבי האט גע'פסק'נט די די שווערסטע שאלה אין זיין לעבן, און האט געזאגט אז מ'זאל מאכן א שווייג, ווייל ווען נישט זענען זיי אלע אסור לבעלה, און אזוי האבן די מענער נישט געוואוסט, הייסט. בקיצור, דאס איז געווען די מעשה וואס האט זיך אפגעשפילט דעמאלטס בימים ההם מיט דעם ענין פון הזרעה מלאכותית. יעצט. באבובער רב האט געהאלטן אז על פי חסידות איז עס כאטש אסור. אבער היינט איז געווארן א נייע זאך, הער אויס, ס'איז געווארן א נייע זאך אז מ'האט געמאכט א גאנצן ארגענעזעישן פון דעם ווייל ס'ליגט געלט אין דעם, דיין ער באכנער האט עס געמאכט, שלמה באכנער, און דער באבובער דיין איז אויך. פון די קאמיטעי, פרעגט זיך יעצט א שאלה, וויאזוי איז ער געווארן פון די קאמיטעי? זיין שווער איז דאך געווען דער גרעסטער לוחם קעגן דעם, ער האט עס נישט מברר געווען על פי הלכה, די הלכה האט ער געלאזט דער פאפא רב זאל עס מברר זיין, און ווינער רב רבי עזריאל יודא לעבאוויטש זאל עס מברר זיין, ער האט געטענה'ט אבער על כל פנים על פי חסידות איז דאך נישט אויסגעהאלטן, סאו וויאזוי איז דער באבובער דיין געווארן היינט א מחותן מיט די ארגענעזעישאן? נאר דאס איז עס, דארט ווי ס'ליגט כבוד און געלט, דארטן טוט מען און דארטן גייט מען. דארט ווי ס'ליגט נישט כבוד און געלט האט מען יעדע זאך אין בוידעם. יעצט איך וויל נאכאמאל איבערחזר'ן, לויט ווי איך זע עס קומען נאך אריין נאך קאלס און נאך קאלס, עס קומען אריין פון ארץ ישראל קאלס פון איבעראל, מענטשן וואס האבן געלערנט אין באבוב מיט יארן צוריק, זיי זאגן אז עס איז געווען דאס ארגסטע פלאץ וואס איז דא, זיי ווייסן נאך נישט אויב עס איז געווען ערגעץ אנדערש, און מסתם פון די ארגסטע פלעצער וואס איז דא, און דער דיין האט נישט וואס צו טון, האט ער צו זאגן אז מיין האטליין טויג נישט, איך וויל דיר עפעס זאגן, על פי חשבון דארפסטו זאגן אז מיין האטליין טויג יא, ווייסט פארוואס? ווייל. די אלע בחורים זענען געווארן מאלעסטעד, די טאטעס זענען געווארן מאלעסטעד, און זיי גייען נישט אזוי שטארק מצליח זיין, זיי גייען ווערן מאלעסטערס אליינס, אזוי וועסטו כאטש האבן אויף וואס אנצולייגן. נחום ראזענבערג האט א האטליין, ער האט קאליע געמאכט די יוגנט. פונקט אזוי ווי ווען ס'איז געבוירן געווארן יוסף האט זיך זיין מאמע געפרייט די מאמע רחל, פארוואס? האט געזאגט יעצט אז ס'האט זיך צובראכן א גלעזל וועט מען זאגן דאס קינד האט עס צובראכן, און יעצט אז ס'וועט עפעס געשען וועסטו זאגן נחום ראזענבערג האט קאליע געמאכט די יוגנט, דו דארפסט זאגן ניין איך דארף אנהאלטן. נאר איך וויל דיר עפעס זאגן, איך פרעג דיך נישט, איך האב נישט מיט דיר גארנישט, איך זאג דיר נאכאמאל, דו ביסט נישט מיין גלייכן, דו קויפסט נישט טינט ביי די בערעל, דו האסט נישט א האטליין, ווערסט אויסגערופן פאר אפאר בחורים און זיי לאכן דיר אין פנים, און דערווייל זאגן זיי מיר אז זיי גייען דווקא יא אויסהערן ווייל ס'געט זיי אסאך חיזוק. סאו בקיצור, עפן דיר א האטליין און זע ארויפשטעלן טויזענטער מענטשן, און זאג זיי מ'זאל נישט אויסהערן מיין האטליין, וועסטו כאטש עפעס אויפטון פאר אידישקייט. יעצט איך וויל. פרעגן דעם באבעווער דיין נאך א שאלה, אונז האמיר געהאט דא איינער וואס האט געהייסן יחיאל בראנער, מטמא געווען יעדן קינד וואס איז נאר געקומען אונטער זיין הענט, מען האט אים שוין געשלאגן, מען האט אים שוין ארויסגעווארפן פון פיפטי טוירד סטריט, ער דרייט זיך ווייטער אין בארא פארק, ער האט מטמא געווען פאר צוויי יאר צוריק א בחור וואס ער איז זעכצן יאר אלט געווען, ער איז געקומען אין שומר שבת דאווענען צו די שלושים פון זיין טאטן, זיין טאטע איז נעבעך געשטארבן, איז ער געקומען דאווענען, דאס אלעס איז יא געווען מותר, דא האסטו נישט גענומען קיין שטעלונג? ס'איז געווען א באס דרייווער לארענס וואס ער האט זיך פארליבט אין אן אשת איש, ער האט איבערגעלאזט זיין ווייב און ער איז געגאנגען חתונה האבן מיט איר, דארט האסטו נישט געדארפט נעמען א שטעלונג, און די תירוץ איז ווייל זיי זענען נישט באבעווער, די פראבלעם איז ערגעץ אנדערש, איך וויל דיך פרעגן, איך בין אויך נישט קיין באבעווער, איך בין נישט דיין פראבלעם. די בחורים דארפן וויסן אז מ'לויפט זיי נאך וואס זיי זאלן טון. יעצט, ס'איז געווען איינער נחמיה וועבערמאן וואס ער האט מעיין געווען די אלע. שוואכע מיידלעך די וואס האבן געהאט פראבלעם יעדער האט עס געוויסט יעדער האט געוויסט וואס סגייט פאר און נאכדעם וואס סהאט זיך אנגעהויבן צו מדארף אים איינזעצן צו נישט האט איר אויך נישט גענומען קיין שטעלונג איר האט נישט געזאגט די בחורים ביי די פריעריגע צו ביי פאר צוויי יערידיגע יארצייט פון הייליגן רב שלמה לע באבובער קינדערלעך מטאר נישט גיין צו א בחור צו א יונגערמאן און מטאר נישט גיין צו א טערעפיסט און א מיידל טאר נישט גיין צו אהער און אהער טאר נישט גיין צו אהין איך האב אייך נישט געהערט איר זאלט זאגן אן אפיניען וויאזוי זענט איר געווארן יעצט אזוי שנעל אפיניענעיטעד? דאס איז געקומען פארוואס? ווייל די סיקריקים האבן אייך פארדרייט א קאפ? קאלט מיך אן א באבעווער, נע איר זענט א פרומער א ערליכער איך זאל אייך אפלאזן? זאג איך אים איך האב אייך נישט געכאפט, א איד לויפט אמאל נאכן די קי, די קי איז אים אוועקגעלאפן פון די שטאל אינמיטן די שטאט, איד מיט א לאנגע ווייסע בארד, שרייט אים יעדער, חיים שעמסט דיך נישט צו שלעפן אין מארקעט די קי? זאגט ער אים משוגענער איך שלעפ די קי? די קי שלעפט דאך מיך, ווען נישט די קי האב איך נישט צו עסן. סאו כ'וועל דיך עפעס פרעגן, איך האב עפעס געהאט מיט אים? ער האט זיך דאך אנגעטשעפעט צו מיר! ווילאנג ער גייט זיך נישט אויפשטעלן זאגן איך האב געטון אן עוולה, ער מוז נישט זאגן אז דער האטליין איז גוט, ער קען ווייטער זאגן אז דער האטליין איז נישט צו זיין סעטיספעקשאן, ער קען נישט זאגן איך אסר דיר עס, און ווער ס'הערט עס אויס זאל נישט קומען דאווענען, דו ביסט נישט באלעבאס אויף כלל ישראל! קיינמאל נישט! יעצט כ'וויל דיר פארציילן א מעשה, ס'דא א איד ער הייסט יאסל וואלד,

דורך און ס'בלייבט שוין די סיקסטי מינוטס בלייבט ביז משיח קומט משיח אליינס עט עס אויסהערן ס'איז א שייגעץ צוריק געווען אבער ס'איז נישט קיין חילוק ווען יאסל וואלדמאן האט זיך משדך געווען מיט באבוב ברכות און געגאנגען די סיגוטער דער ברך משה איז דאך געווען א נוקם ונוטר כנחש א שייגעץ א לאו לייף א רשע, א מאכיל נבילות וטריפות, ס'האט מיר איינער גראדע געזאגט אז ער האט געגעבן אסאך געלט פאר א ווידיאו אין א קאלעני ווייל איך האב געהאלטן אז מ'דארף עס טוהן און ער בעט מיך איך זאל נישט רעדן אויפן ברך משה זאל איך ענק פארציילן ס'איז דא א איד וואס זיינע טעכטער האבן געליינט נישט איידלע ביכער אין סאטמארער קעמפ בקיצור האט מען פארציילט פארן רעבן האט די רבי געזאגט מ'זאל זיי ארויסווארפן איז מען געגאנגען צום רעבן האט געזאגט די רבי דער איד געבט זייער אסאך געלט האט די רבי זיך אויפגערעגט מיט געלט ווילט עטס מיך קויפן? יעצט ווייסט וואס די ציונים אפערן מיר אז איך זאל זיצן שטיל?. די רבי האט נישט געכאפט, למעשה האבן זיי מיר געכאפט עניוועי, ווייל דאס גאנצע וואס מען האט געבויעט קרית יואל איז געווען פון באנק לאומי א לאון פון פינף מיליאן דאלער, וואס איז דעמאלטס געווען שווערע מיני געלטער, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט. זאג איך פאר דעם אינגערמאן, האסט געגעבן א ווידיא איך דאנק דיר מורא'דיג, אבער מיך וועסטו נישט שטיל מאכן, איך האב ווידיא, האסט עס יא געגעבן, האסט נישט געגעבן, נעם עס אראפ, און דיינע קינדער ווערן געשעדיגט. ס'איז נישט פאר מיר געגעבן, ס'איז געגעבן פאר דיר און פאר דיינע קינדערלעך. עניוועי, למעשה איז געגאנגען דער נוקם ונוטר, דער מושחת'דיגער מענטש, ס'איז געווען א מושחת פון קאפ ביז פיס, דער סיגוטער, און ער האט אנגעקאלט רבי שלוימעלע באבובער, זאלסט וויסן, איך וויל, כ'וויל נישט זאלסט אריינלאזן יאסל'ען אין בית מדרש. באבובער רוב אן איידלער איד, זאגט ער פארן סיגוטער, הער אויס, איך וויל דיר עפעס זאגן, ביי מיר אין שול איז דא זייער אסאך טירן, איך קען מיך נישט שטעלן ביי יעדע טיר. בסך הכל קען איך אפהאלטן איין טיר, אבער כ'קען דאך נישט זיצן ביי אלע טירן. זאגט ער, ווייסט איר וואס, איך וויל כאטש זאלט נישט געבן קיין עליה. זאגט ער, אן עליה וועל איך אים נישט געבן, ווייל כ'האב אסאך חיובים, און כ'האב אויך ר ל עפעס געהאט זעקס חתנים דעמאלטס. ביי מיר איז בכלל נישט דא אזא זאך ווי מ'מאכט אספות, אלע אספות מוזן ארויסגיין אינדרויסן. שוין. סאו בקיצור. סיגוט האט זיך געקענט זעצן גיין צום ביטש דעם ביטשער און ער האט געקענט גיין דארט מען האט אים געכאפט אמאל פרייטאג צונאכטס איז ער אהיים געקומען א האלבע שעה נאכן זמן ער האט זיך פארשלאפן אין א אין א געי קלאב ווי ער איז געווען זיך דארט געווייקט עניוועי שוין יעצט קען ער גיין רואיג ווייל מען האט נישט געגעבן יוסל'ן קיין עליה למעשה מען האט אים נישט געגעבן קיין עליה מען האט נישט געגעבן פארן מחותן אויך נישט ווייל ס'איז ס'מאנגלט עליות אבער ר' שלוימע'לע האט זיך נישט געוואלט מישן אין יענעמ'ס פאליטיק אין יענעמ'ס געבי. גארביטש, סא דו ביסט אן איידעם ביי רבי שלוימע'לע, האסט נישט געקענט אזויפיל לערנען, דו מישט דיך נישט אין יענעמ'ס גארביטש, וואס האב איך דיר געטוהן? יעצט איז געווען דא איינער שלמה מיכאל מאיער, ער האט מכשיל געווען אין די ישיבה אין שאפראן, בחורים ווען ער איז געווען א מגיד שיעור, האט מען אים ארויס געווארפן, אבער אזוי ווי דער עלעגאנטער, דער גאלאנטער איז זיין שוואגער, האט מען דאך געקלערט וואס קען אזא מענטש טוהן, האט מען אים געגעבן אן ארבעט אין כולל שומרי החומות, דארטן ארבעטן מסתם, צוואנציג דרייסיג מיידלעך זיכער. יעצט עטס קלערטס ווייל ער האט געזוכט בחורים ווען ער איז געווען א מגיד שיעור וועט ער נישט טאטשן מיידלעך? כ'מיין וויאזוי פארשטייט עטס דאס? ווי האט מען אים געמעגט דארטן אריינשטעלן? און דאס איז די צדקה וואס יעדע אידישע טאכטער גייט צו צו די פושקע ערב שבת און זאגט רבונו של עולם שתחונן אותי ואת בעלי ואת זרעי דו גייסט געבן צדקה צו אזא ארגענעזעישן וואס האט אזא פירער וואס איז איין שטיק זנות אלהיהם של אלו שונא זימה, דער אייבישטער האט פיינט די גאנצע ארגענעזעישן, איי עס איז נתייסד געווארן דורך די גרויסע צדיקים די חתם סופר מיט דעם מהר"ם א"ש פ ועושה שו ע הי' ועושה און ועכשיו שנואה ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך ועושה, דאס אלעס מעג מען און איר האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם ווייל איר האט. דעם גאליציאנער כולל וואס דאס איז חיבת ירושלים. אבער איר האט נישט קיין פראבלעם וואס ס'גייט פאר זנות אין שטאט, איר האט א פראבלעם אז נחום ראזענבערג האט א האטליין. ס'איז דא א תלמוד תורה אין בארא פארק וואס הייסט מונקאטשער תלמוד תורה, מ'האט דארטן גערעיפט קינדער, קיינער איז נישט ארויס לעבעדיג פון דארט. דאס אלעס האט קיינעם נישט געבאדערט, נאר פארוואס האט איר נישט געקענט זאגן פאר די אלע רעיפס גארנישט? ווייל איר ווייסט אז אין אייער הויז איז אויכעט פול מיט זנות, יו נאו איט. ס'איז ב ה אויך נישט קיין סוד, און יעדער אין באבוב האט עס געוואוסט, נאר מ'האט נישט גערעדט, ווייל ס'איז נישט געווען צניעות מ'זאל רעדן פון אזאלכע חזר'ישע זאכן, אזוי האט באבובער רב געזאגט, ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי חסידות, מ'זאל מאכן אז רוב מ'לאכט עס, פארשטייסט? דאס איז וואס דא איז געווען. ס'איז געווען א מלמד שרייבער אין קראסנא, אונז זעמיר אים געגאנגען אויפפיקן מיט איינע פון די דעטעקטיווס, און מ'האט אנגעסטראשעט דאס אינגל און ער איז נישט געקומען פאראויס, איז ער געבליבן א מלמד. ס'איז דא איינער דוד שיע, שיע פרידמאן, ער האט גערעיפט א כלה. ביום כיפור, סוי אזא חזיר איז ער געווען, ער באצאלט גרויס געלט פארן טאטן, האט דער טאטע אים נישט געוואלט איינזעצן, ווייל קוים מ'האט ער געהאט הונדערט טויזנט דאלער חתונה צו מאכן, האט ער געזאגט אפשר איז עס געווען קאנסענט, דו ווייסט וואס דא איז פארגעגאנגען, דאס האט קיינעם נישט געבאדערט. מען האט גערעיפט א מיידל, א בחור פון זעכצן יאר, א רעביש קינד האט גערעיפט א מיידל, און דער דעטעקטיוו האט געוואלט איינזעצן דעם בחור, זיי האבן געוויסט ווער ער איז, ס'איז נישט געווען די ערשטע מאל וואס ער האט עס געטון, זיי האבן געהאט זיין DNA פון די זאמען, זיי האבן אלעס געהאט. זיי קלינען אויס די מיידל, נעמען זיי די זאמען, זיי קאלעקטן די DNA. איז געקומען דער קאסעווער חזיר, ער האט געזאגט אז מען טאר נישט רעדן מיט א מיידל נישט צניעות, האט דער דעטעקטיוו געזאגט, איך וויל נאר אויסהערן, רעדן, ברענג א פרוי זאל מיט איר רעדן, ניין מען טאר נישט, און היינט איז ער אויף נערווען פילן דער משוגענער, צו אויף אנדערע פילן, די פירן אונז כלל ישראל, און יעדער רב האט מורא צו רעדן, כ'האב געוואלט פרעגן רב טויבער וואו זענט איר געווען ווען די אלע קעיסעס זענען פארגעגאנגען? האט אייך נישט געבאדערט? גארנישט, ווען דו עפענסט דיין מויל זאגט מען דיר טול קורה מבין עיניך. געווען איינער וואלטער. געווען א מלמד. אונז האבן אים ארויסגעפירט פון מלומדות. איז דא א איד ר' בנימין זאב לאנדא דער דיין אין טאהש. א איד איז אים געקומען זאגן אז ער האט גערעיפט זיין זון אין סאטמארע חדר. ער איז געווען איינגעשטעלט אין סאטמאר אין בארא פארק. איז ער אריינגעגאנגען אין תלמוד תורה און האט אים ארויסגעפירט און האט אים געזאגט, איינמאל דו קומסט אין תלמוד תורה ביסטו אין דזשעיל. איז ער געגאנגען ער האט זיך געעפנט אליינס א קינדערגארטן. איז מען אים געגאנגען זאגן, איך האב אויך צוגעקאלט, ער עפענט א קינדערגארטן, זאגט ער, איך האב שוין, מיין חלק האב איך שוין געטון, ס'איז מיינס א חבר'ס קינד וועם ער האט גערעיפט און איך בין פטור, דאס הייסט יעדער האט אפגעטון זיין חלק, דער בנימין זבלון דא איז אזא אכזר, ער איז סופאוזד טו בי די טאהשער דיין, קיינמאל קענסטו אים נישט פרעגן קיין שאלה, נאר ער האט א ספעשל טעלעפאן אויב דו ווילסט דא מאכן א ברית, דעמאלטס איז ער גרייט, ווייל דארטן ליגט אפאר דאלער, און ער איז אויך איינער פון די וואס האבן אנגעדרייט די גאנצע הזרעה, מלאכותית אז ס'איז אין דער ארדענונג, מען שמועסט זיך מיט אים דורך, דו ווייסט לאנדא, אויסער דעם וואס דיין טאטע איז געווען א וועלטס גנב און האט אנגע'גנב'עט די גאנצע שטאט, און איך קוק דיך אן אויפ'ן פנים זעסטו אויס ווי א הזרעה מלאכותית אליינס, און דא רעדט קיינער נישט, נאר וואס? דער באבעווער דיין האט א פראבלעם אז וואס? אז נחום ראזענבערג האט א האטליין? איך וויל דיר זאגן דו האסט א גרויסן פראבלעם געמאכט, ווייל ס'קומען אריין יעדן טאג און יעדע נאכט טעלעפאן קאלס, מי טו מי טו, איך בין אויך א וויקטים. און אַז דו גייסט דאָס נישט צוריקציען, גייט דאָס אַלעס אַרויסקומען. איך גיי דיר דאָס נישט מוחל זיין. איך האָב מיט דיר גאָרנישט. איך זאָג דיר נאָכאַמאָל, איך האָב מיט דיר אינאיינעם קיינמאָל קיין חזירים נישט געפּאַשעט. דו האָסט נישט געהאַט קיין שום רעכט דיך אָנצוגרייפן אויף מיר. ווען ס'איז געווען די אַכט און דרײַסיק רבנים, האָבן זיי נאָך טענות, מ'האָט געהאַלטן אַז אפשר ס'איז נישט גוט, ס'איז יאָ גוט, ס'איז אַהער, ס'איז אַהין. היינט איטס פּרואוון אַז ס'איז יאָ גוט. ס'האָט געאַרבעט און איטס סטיל וואָרקינג און ס'וועט מערטשעם אַרבעטן. סאָ מיט וואָסער אַ רעכט? כ'פארשטיי באמת נישט מיט וואסערע רעכט האסטו געהאט אליינס ארויסצוגיין קעגן מיר? האסט פאר צוויי טעמים נישט געטארט ארויסגיין, קודם ווייל האסט נאכנישט געטון פאר אידישקייט גארנישט, ביסט א פארפוילטער יונג, און די צווייטע טעם איז ווייל דו ביסט א דיין און איך בין גארנישט, ס'איז גאר פארקערט, איך בין גארנישט און דו ביסט א דיין, ווי קענסטו ארויסגיין קעגן מיר? ווי האט דער סיגוטער געזאגט, איך גיי נישט ארויס קעגן נחמן בראך, ווייל איך מאך אדער אים אזוי גרויס ווי מיך, אדער איך מאך מיך אזוי נידריג ווי ער, סאו וואס האסטו געטון, דו ביסט ארויס קעגן מיר? ניין ניין ניין ניין, יו עינט געטינג אף דיס סאו. וועסט פאלן אויף די נאז צוויי מאל און וועסט זיך אויפשטעלן און זאגן איך האב פוגע געווען א מענטש פאר גארנישט אזוי ווי דו האסט דיך אויפגעשטעלט און געזאגט כ'האב גע'פסק'נט פאלש אז מען דארף נישט טוישן צו ווייסע בעט געוואנט ביי די שבעה נקיים און ס'איז געווען א מיסטעיק אזוי גייסטו זאגן דאס איז געווען א גרעיוו מיסטעיק און נאך א זאך איך פיר נישט מיט קיינעם איני מיני מייני מו זאלסט געדענקען איין זאך און ס'קען זיין אז נאכדעם וויל איך אויך נאך ארויפלייגן דאס אלעס, ס'קומט אריין יעדן טאג נייע אינפארמאציע, א פרוי וואס איז שוין לאנג אין ארץ ישראל און מ'האט איר זון דא מאלעסטעד און זי האט נישט קיין נחת פון אים און זי ווייסט ווער דער מלמד איז געווען און ווער, הע, זאג איך אים, יא, וואס האסטו פון דעם? האסט דאך דעמאלטס נישט גענומען עקשן, איז פארפאלן, לאמיר כאטש יעצט האבן א קלין האוז. און איך זאג פאר באבוב, איר זענט נישט ארגער ווי יעדער ארגאניזעישאן און נישט בעסער און עטס מוזטס אריין. לייגן מענטשן אין די מוסדות, מענער ביי די בחורים און פרויען ביי די מיידלעך, די מיידלעך זעען נישט אויס אסאך בעסער, איך קריג יעצט טעלעפאן קאלס וועגן די מיידלעך אויך, ס'דא לעסביען טיטשערס אלל אווער די פלעיס, ס'דא מיידלעך וואס האבן שוין חתונה און זיי האלטן נאך אן פרענדשיפ מיט די עלטערע מיידלעך און זיי לערנען זיי אויס זאכן וואס מ'טאר נישט און זיי לערנען אויס א קלאס נידריגער, ביקאויס דעם ענין פון סעקס וויאזוי מ'האט.

געווארן קלענער, ס'איז געפארן, ס'איז געקומען, וואס, ווי, ווער, ווען, טשילדרען טעיק ווערי מאטש אינטערעסט אין אלל דיעס דעוועלאפמענטס, כ'קען זאגן די אמת, ווען אונז גייען ווען מ'וואקט היינט אין ברוקלין, איך נעם אינטערעסט אין יעדן בילדינג וואס איז געבויעט געווארן, ס'איז א נייע פנים חדשות באו לכאן, ס'איז אינגאנצן ניי אלעס, ווען מ'מאכט שבע ברכות מוז זיין פנים חדשות, ביי א חתונה מוז זיין פנים חדשות. פיפל האבן ליב צו זעהן עקספלארן וואטס העפענינג, נאך א בילדינג אויפגעשטעלט, יעדע בילדינג זעהט אויס שענער איינס פונעם צווייטן, באט דערס נאטינג ראנג וויט דעט, אנשטאטס דאס קינד זאל עס געוואויר ווערן פון א שלעכטן חבר, יו העוו טו טיטש דעם עווריבאדי אקארדינג טו היז עידזש, דערס נאטינג ראנג וויט דעט, אן די קאנטרערי, ס'נעמט אוועק אסאך פרעשור פון די קינד, ס'נעמט אוועק ער זאל נישט מוזן גיין קריכן ווי מען דארף נישט. און טראכטן וואס מען דארף נישט, יעצט איז דא אזא חזיר ווי דאסקאלאוויטש וואס מען האט אים ארויסגענומען פון די גאס און און היינט איז ער שוין צוריק געקומען, כ'האב נישט געהערט דער דיין זאל זאגן א מיינונג, כ'האב נישט געהערט ער זאל זאגן אז מען טאר נישט ארויסווארפן דעם טאטן וואס האט וואס זיין זון איז א וויקטים און ער האט אים איינגעזעצט, כ'האב נישט געהערט אז ער זאל זאגן א שכוח פאר דעם טאטן, ער האט כאטש געהאלטן יענעם ארויס פון. סייט די דריי א האלב יאר כ'הער פון דיר גארנישט, פלוצלינג האסט דיך אריינגעטשעפעט אין מיר, הע, איך בין נישט דיין בהמה, איך וועל דיך שטעלן אזוי אויפן פלאץ דיין לעבן אזוי ווי כ'האב געשטעלט אלע דיינים, יעצט מיך דארפסטו נישט איבערבעטן ווייל איך האב מיט דיר גארנישט, דו דארפסט נאר זען אז מ'זאל אריינשטעלן געהעריגע העלפ אין די מוסדות און ס'זאל זיין א קלין מוסד, ווייל ווען נישט וועט עס סתם אזוי נישט זיין גוט, קאז די גאנצע געלט וועט גיין צו באצאלן פאר לאסוטס.

פארוואס? זאגט ער, בעיסיקלי די רעגירונג טוט וואס זי וויל, ס'איז זייער מוסד און זיי זענען די בעלי בתים דערויף, סאו וואס האב איך פון דעם גאנצן מוסד? דאס יונגל וועט זאגן כ'האב געלערנט אין חינוך עצמאי און מ'עט זאגן לית דין ולית דיין, מ'האט געהאט די אלע זייערע ביכלעך וואס זיי האבן געדרוקט, מגשם געווען גאנצע תנ"ך איז במילא האט די רבי געזאגט אזוי ווען ער גייט אין פאבליק סקול ווייסט מען מען זאגט אים אז דארט לערנט מען מינות וכפירה אבער דאס איז דאך חינוך העצמאי לערנען לערנט מען חינוך העצמאי'דיגן חינוך מינות וכפירה די גאווערמענט איז באלעבאס און ער וועט וויסן ער האט געלערנט אין א פרומעם חדר האט די רבי געזאגט איך העלף עס אייך צושפארן דעם רעבענס מורא'דיגע הארץ און ווער ס'קען דעם רעבענס ספר ויואל משה ווייסט וואס די רבי שרייבט וועגן חינוך העצמאי. יעצט איז אזוי, די געלט ליגט ביי די גאווערמענט, און יעדער טרייט צו עסן פון די געלט, יעצט משך די יארן וואס איז געווען איז אז מאדערן ארטאדאקסי זענען געווארן זייער פרום, זיי זענען געווארן א רייט ווינג, פארוואס? ווייל זיי האבן געזען אז פון רעפארם און קאנסערוואטיוו איז נישט געבליבן קיין זכר פון קיין איד, האבן זיי געוואוסט אז זיי זענען די בריק וואס טאמער זיי שטעלן עס נישט אפ גייען זייערע קינדער אויך ווערן רעפארם און קאנסערוואטיוו, זיי האבן געמאכט א נייע זאך אז ארטאדאקס, ס'הייסט מאדערן ארטאדאקס, שוין. און. א חלק פון מאדערן ארטאדאקסי איז געווארן מער פרומער. יעצט, חינוך עצמאי איז ארויסגעפאלן אינגאנצן פונעם סיסטעם, ווייל די פרומערע, סיי די יונגלעך סיי די מיידלעך, גייען היינט אין אסאך פרומערע סקולס, זיי ברויכן נישט מער קיין חינוך עצמאי, די ספרדים האבן זיך געמאכט זייערע אייגענע מוסדות, אזוי אז חינוך עצמאי איז שוין היינט א באנקראט זאך. ס'פעלט שוין נישט אויס. ס'איז אזוי ווי די רעפארם און קאנסערוואטיוו וואס זיי פאלן ארויס פון כלל ישראל. נו, איז געקומען דא ר' מלכיאל קאטלער און געזען אזוי, קודם ס'איז דאך זיין זיידענס ירושה, זיין זיידע האט זיך מוסר נפש געווען דערפאר, און נאכדעם איז דאך געלעגן דערין מיליאנען דאלער. די פרומע ספרדים פלעגן געבן געלט, היינט האבן זיי אויפגעהערט ווייל זיי האבן זייער אייגענע מוסדות. איז ער געגאנגען און האט אריינגעכאפט זאלי קאהן. דאס איז אלעס וואס ער האט געטון, ער האט גענומען זאלי קאהן האט אים געזאגט אזוי. אונז גיימער ווייטער פירן א מוסד, אונז גיימער נעמען די ספרדישע תמימות'דיגע קינדער פון פראנקרייך מ'מוז זיי דארט אריינשטעלן, מ'מוז זיי אלע אויסשמד'ן, שיקן אין מיליטער, א חינוך עצמאי גייט אין מיליטער? נאר וואס, ווי קען ער צוקומען צו זלמן לייב? מ'קען דאך נישט צוקומען, ער איז דאך א סאטמאר, ער זיצט דאך אויפן סאטמאר רב'ס בענקל, איך געב קרעדיט פארן סיגעט'ער רב, איך בין געווען א גוטער ידיד מיט ר' משה שערער. כ'האב געהאט מיין אפיס אין אכציג בראד סטריט און די אגודה איז געווען פינף ביקמאן דאס איז געווען אפאר גאסן אוועק, כ'פלעג דארט קומען דאווענען מנחה'ס, אה כ'האב פארגעסן מיינע תפילין זענען געלעגן אין סאטמארע בית מדרש, יצחק שטערן זאגט כ'האב קיינמאל נישט געדאווענט, אה שחרית דאווענט מען מיט תפילין, כ'האב פארגע כ'האב כ'בין שוין אזוי צומישט לעצטנס, אזוי זעט מען אויס. צען יאר נישט צו זיין אין א שול, איך געדענק שוין נישט, מען דאווענט שחרית? ניין ניין ניין, מען דאווענט שחרית מיט תפילין? וואס איז געווען יעצט תשעה באב? מען האט דאך געדאווענט מנחה מיט תפילין. אה תשעה באב איז אנדערש הייסט, אה איך פארשטיי, יא יא איך געדענק. איך געדענק ווען מיין טאטע, נישט מער געדאכט, איז אוועק, צוגעקומען די חברה קדישא האט מיך געפרעגט האסט שוין געדאווענט היינט? זאג איך יא ווען, יענע נאכמיטאג, אויב אבער נישט, וואלט איך דיר געזאגט מען טאר נישט לייגן תפילין, זאג איך ביסט משוגע? מיין טאטע איז אוועק, וועל איך אויפהערן צו לייגן תפילין? איך בין שוין אינגאנצן צומישט וואס דא גייט פאר, עניוועי איז למעשה האט מען פארקויפט זיין מיין לייבן א מעשה, און מען האט אריינגענומען דעם רב, דעם קאלעווער רב, ער טוט אסאך פאר ספרדיש, ער טוט אסאך פאר אלע אידן, אבער דא איז דא א זאך וואס מען דארף האבן אן ערנסטן שיקול הדעת, לאמיר צו צעלייגן די זאך, ווען מען האט געהארגעט די אידן אין פראנקרייך. האט מען זיי געהארגעט ווייל זיי זענען אידן? צי די אראבער ווילן אומברענגען פראנקרייך, מ'האט נישט געטארגעטעט דווקא אידן? און וויפיל אידן זענען געהארגעט געווארן? פינף? צען? כ'וואלט געוואלט פרעגן די לעצטע צוויי חדשים וויפיל אידן זענען געהארגעט געווארן אין ארץ ישראל? פיגער אויס וואס דא גייט פאר. סאו דו ווילסט דיר איינרעדן אז פראנקרייך איז א גרעסערע מקום סכנה ווי אין ארץ ישראל? דו גייסט טראגן קינדער אויף ארץ ישראל? דו רשע, דו רוצח, דו זאלסט דאך פארן באזעצן דארטן זאליקא. און נאכדעם גייט מען זיי אויסשמד'ן. נאר. פארקויפן פאר סאטמאר אזא באלאוני סטארי איז נישט געווען ווער ס'זאל עס טוהן, פאר זאליקאן קענסטו אלעס פארקויפן, דער איז דאך אזא אפגעריסענער פערד. אין דעם האט זיך סאטמאר יעצט אריינגעלאזט, זיי גייען פינאנצירן מיליאנען דאלער, ס'איז דא דארטן ביי וועם ס'איז געווען די סעודה דארטן איך ווייס אין מאנהעטן, האט אפילו נישט קיין היימישן נאמען, עפעס א ספרדישע, מסתמא נישט קיין שומר שבת אויך נישט. ער זארגט פאר ספרדישע אידן? ס'דא מדינת ישראל גיט הונדערטער מיליאנען דאלער, ס'איז יעצט געווען א פיקטשער ווי אל על האט געברענגט צוויי הונדערט און דריי און דרייסיג עולים חדשים, נייע עולים, ס'איז דא א ארגענעזעישאן ס'הייסט נפש בנפש, זיי פינאנצירן דאס, זיי ברענגען ארויף די מענטשן, די גאווערמענט באצאלט דאס, ממילא האט מען קאנאנפלייש, זיי האבן גראד גערעדט זיי גייען ווערן חיילים מיט חיילות, און מיט דעם האט זיך סאטמאר צוגעשטעלט? זאליק האט געדארפט זאגן הער מיך אויס. ערשטנס, איך בין מסכים צו רעיזן געלט זאלן בלייבן אין פראנקרייך, איך זעה נישט אז פראנקרייך איז א גרעסערע סכנה ווי מדינת ישראל, איך וויל ענק זאגן רבותי, הערט וואס איך זאג, ס'איז דא א משוגענער וואס הייסט נחום ראזענבערג, איין טאג וועט איין מיסל יא געלונגען און ס'עט אפ'הרג'ענען טויזענטער אידן מיט איינמאל, וואטש ענד סי, עטס ווייסט נישט וואס מ'בויעט דארט, די וואך ווידער מ'איז אריין געגאנגען מ'האט באמבעדירט מ'איז צוריק געקומען, ס'איז אנבעליוועבל וואסערע סכנה ס'איז, סאו דעיס איז וואס מ'טוט, מ'נעמט. קינדער צו א מקום סכנה, נו וועט מען זיי שיקן אין מיליטער, און מען פיינענצירט דאס מיט גרויס געלט, און קיינער כאפט נישט וואס דא גייט פאר, די חורבן איז דאך איום ונורא, איך קען נישט פארשטיין מען זאל דאס האבן פארקויפט פאר זאליקא, ס'איז דא איינער אין לעיקוואד ער קאלט אלץ אריין ער רייסט מיך אראפ, ער רעדט אזוי ווי א ליטוואק, עה אמאל רעדט ער אזוי אמאל אזוי, ס'איז מיר נישט קיין חילוק, פלעגט ער רופן שטיינמאן דער רייש שטיינמאן, נישט געוואלט זאגן א רשע ווייל שטייט אז מען טאר נישט רופן א מענטש א רשע. פארוואס האט ער אים גערופן רייש? ווייל ער שיקט בחורים אין מיליטער. מען שמד'ט זיי אויס. יעצט כ'האב געוואלט פארשטיין, זאליקא, די בחורים גייען גיין אין מיליטער, וויאזוי האסטו א רעכט צו נעמען אן אחריות צו שיקן בחורים אויף ארץ ישראל ווען דו ווייסט זיי גייען גיין אין מיליטער? איז מען געגאנגען מען האט דיר פארקויפט א פעקעדזש דיעל אז זיי ברויכן האבן תלמוד תורה'ס און דו וועסט פיינענצירן די תלמוד תורה'ס. געזאגט, איי מ'וועט זיי דארפן נעמען אין מיליטער, כ'וועל מיך דעמאלט זארגן, דו האסט א גרויסן טעות, די ספרדים די קען מען כאפן עני טיים, דו וועסט זיי נישט אויסלערנען אידישקייט, און נאכדעם דו האסט שוין אזא ברייטע תלמוד תורה ביי דיר, אלעס איז שוין מסודר און די געלט איז מסודר, דו האסט שוין נישט וואס צו טון נאר צו גיין פאנדרעיזן פון יענע מענטשן, נאר וואס, פרייוועט פליגערס, מען פארט, מען קומט, דאס וואס דו האסט יעצט געטון, וואס דו האסט דיך אריינגעלאזט אין ארויפרוקן קינדער אויף ארץ ישראל, אויף דעם דארף מען דיך אויכעט רופן רייש, נאר נישט רייש נאר רשע מרושע, דו עוכר ישראל, דו ברענגסט זיי אונטער ברוחניות און בגשמיות. יענער רופט שטיינמאן א רשע, א רייש, ווייל ער שיקט קינדער אין מיליטער, די קינדער גייען אלע גיין אין מיליטער. און נאכדעם האסטו געדארפט פארשטיין, דער ווילנער גאון האט געלייגט די חסידים אין חרם, מיינט די חסידים נעמען עס אויף זיך, אונז עקסעפט מען דעם חרם פון ווילנער גאון, און מען לאכט זיך אויס. מען האט געפירט חסידישע הויפן איבעראל. למעשה, וויאזוי קומסטו דו צוזאמען מיט די ליטווישע? האו דו יו געט טוגעדער וויט דעם? וואס האסטו מיט מלכיאל קאטלער? זיין חינוך שטינקט, ס'איז דארטן דא אזויפיל בחורים און מיידלעך אין די גאס, ס'איז דא זונות, ס'איז דא פרעגנענסיס, איך ווייס דאך וואס דארט גייט פאר. עס קומט שקר מיט שלימזל, דו מיט מלכיאל, ביידע קענט עטס נישט קאנטראלירן ענקערע מוסדות, און עטס גייטס ענק זארגן פאר ספרדישע קינדער אין פרענקרייך, כ'וויל ענק זאגן, ווי אונז האמיר געזארגט פאר פרעמדע קינדער האמיר נישט מצליח געווען, מ'האמיר אריינגעברענגט אויף מאנרא די קינדער פון, כ'ווייס פונקטליך וועלכע ספרדישע שטעט, נגיד די שווארצע קינדער מיט די טונקלע קינדער, אלע זענען געווארן גוים גמורים, אפאר וואוינען היינט אין בארא פארק וואס האבן זיך אפגעלאזט פון סאטמאר, ס'איז געווען דער רב עקלשטיין, דער וואס האט געהאט מוסדות אין בוענאס איירעס אין ארגענטינע. האט נישט מצליח געווען ווייל ער פארשטייט נישט צו די ספרדישע מענטאליטי, דער סקוקוקוקולענער רבי האט נישט מצליח געווען, אלע מוסדות זענען צוגעשפארט ווייל דער סקוקולענער האט געהאט אן איידיע אז מען מוז לערנען אויף אונזער הברה מוז מען לערנען דעם ספרדישן קינד זאל זאגן נישט יום השישי נאר יוים השישי, און דער טאטע האט געזאגט יום השישי בורא פרי הגפן און ער האט געזאגט הגפן. זענען חורבן אלע שטיבער. סקולענער רבי האט אויך, עס איז נישט דא מער די גאנצע מוסדות פון יסומים וואס ער האט אונז איינגערעדט, אז דער אלטער האט עס געמיינט ערנסט, אבער דער איד דער נייער האט דאך אונז נאר איינגערעדט, איז אלץ צוגעשפארט, ווער גייט היינט אויף סקולען, ווער גייט אויף חסד לאברהם, ספרדים, צובראכענע הייזער, אבער אנפארטשענעטלי עס האט זיך נישט אויסגעארבעט, די אלע זענען געווארן גוים גמורים, פייוויש מענדלאוויטש האט געוואלט אויפשטעלן אין בארדיטשוב מוסדות פארן בארדיטשובער רב,

איין מיידל, נאט וואן, כ'זאג עס איבער, נאט וואן קוואוט מי, איין האט נישט חתונה געהאט מיט א בן תורה און מיט א שומר תורה ומצוות, אלע האבן חתונה געהאט מיט רוסישע נאן אבזערווענט דזשוס, פארוואס? ווייל דו פארשטייסט נישט צו זיי, קענסט נישט ווערן א מחנך, אין ארץ ישראל די ספרדים האבן זיך געמוזט מאכן עקסטערע מוסדות, די אשכנזים האבן נישט פארשטאנען צו די ספרדישע מענטאליטי, און די מיידלעך זענען ארויס געפאלן ווי די פליגן, מילא האט מען זיך געמוזט מאכן עקסטערע. איז געגאנגען יעצט דער בהמה זאליקא און ער גייט ראטעווען די ספרדישע אידן, איך וויל דיר זאגן איין זאך, איך האב אלץ געזאגט אז מען איז געגאנגען אין ערכאות אז דאס איז געווען אזא ירידה מען האט נישט געקענט אראפברענגען דעם רבינ'ס שטיל מער פון דעם, דערווייל ס'איז נישט אמת, דאס גיין ראטעווען יעצט ספרדישע אידן און זיי טראגן אין מיליטער, ס'איז קעגן איבער יעדע זאך וואס דער רבי האט געזאגט אין ויואל משה. מ'האט אים אזוי אראפגעברענגט אז מ'קען אים נישט נידריגער ברענגען. איז דא א בלאגער איינער שולזון שרייבט ער ניין אז זלמן לייב פארשטייט גוט אהרן פארשטייט נישט. איך וויל דיר עפעס זאגן. דו מיינסט ער פארשטייט גוט? ער גייט אזוי דורכפאלן מיט די גאנצע זאך. זיי ווילן צונעמען דאס געלט פון אים און ער קען נישט זיין קיין מחנך. יאסל בעכער האט פראבירט מחנך צו זיין די קינדער איז נישט געגאנגען דו טויגסט נישט צו זיי און ער רעדט זיך איין שולזון אז יעצט איז אזא מצוה עת לעשות לשם אז כאטשיג דער רבי האט געזאגט אז נישט זאל מען עס יא טוהן דו טיפש דו אונזער פראבלעם איז אפאר זאכן די ערשטע זאך איז אז זלמן לייב פארשטייט בכלל נישט צו חינוך אפילו נישט צו די היימישע און בפרט נאך צו פראנצויזישע קינדער זיי קומען אויף ארץ ישראל ווערן זיי אזוי צעלאזט מיט א פאר אפענע אויגן אז ס'עט נישט זיין א זונה אין תל אביב וואס וועט נישט האבן א בחור ביי זיך אין די ארעם. וואט אר יו קידינג? דו ווייסט מיט וועם דו האנדעלסט? נאר גארנישט, דער עולם האט הנאה ווייל סאטמאר גייט אונטער נעבעך יעדן טאג ארגער און ארגער און ארגער. איך האלט א יעדער ווער ס'פיינענצירט עס און געט געלט איז ממש א רוצח ווייל דו ווילסט אז קינדער זאלן אראפגיין סיי פון וועג און סיי אין א מקום סכנה שטעלסטו עס אריין, עס איז גוט פאר דעם וואס מען האט געגעבן ביי פלעט פופציג טויזענט דאלער, איך ווייס וויאזוי ער הייסט, שאראן צו וויאזוי, פאר אים איז דאס אן איידיע, נישט פאר אונז, און איצט טארן מיר מיט דעם נישט האבן קיין שייכות, און איך האלט אז ווייל זלמן לייב האט אונטערגעשריבן קעגן מיר וואס איך האב מיך געשלאגן צו ראטעווען די קינדער, צוביסלעך ברענגט ער אראפ סאטמאר דורך קינדער, זעסט די קינדער האבן אים געמאכט. ס'וועט אראפברענגען סאטמאר, ס'וועט נישט בלייבן חלילה גארנישט פון רעבינ'ס חינוך, און אונז דארף מען זיך צאמשטעלן און האלטן אינאיינעם און לערנען וואס דער רבי האט מיט אונז געלערנט און מען דארף עס איבערחזר'ן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז דאס וואס איך זאג ער האט געטשעפעט מיט מיר מיין איך נישט מיך פערזענדליך, כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין אז ער טשעפעט מיט מיר האט ער געטשעפעט מיט די סעיפטי פון די קינדער, און דאס זעלבע טענה איך צום באבובער דיין, ווען יענע דיינים מיט יארן צוריק האבן אונטערגעשריבן, האבן זיי נאך נישט געוואוסט, אדער זיי האבן נישט געוואלט וויסן, ווי געזונקען דער דור איז, האבן זיי געהאלטן אז עס פעלט נישט אויס אזא האטליין. דו עוכר ישראל, דו דיין, דו ווייסט וואס ס'גייט פאר, דו ביסט שוין גענוג לאנג אין באבוב, דו ווייסט וויאזוי ענקער הנהלה האט אויסגעזען און ענקערע מלמדים האבן אויסגעזען. דו גייסט אונטערשרייבן? דאס האסטו נישט געמיינט מיך, דאס האסטו געמיינט די קינדער און. ווער ס'האט געטשעפעט מיט די קינדער האט געבראכן קאפ און איר גייט אויך ברעכן קאפ. וואטש און סי. יעצט ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי נעמען זיך אן פאר דעם לעזער בערלאנד. ער האט אריינגעשלעפט דעם קוק, ס'דא דער קוק אין טבריה דא א גרויסער צדיק, ער האט אריינגעשלעפט עפעס א בעל מקובל אין בני ברק חיים שטערן, ער האט אריינגעשלעפט שלום ארוש זיין תלמיד. כ'האב געליינט יעצט זייער א שיינע זאך, ס'איז געווען דער רדווז האט געזאגט פאר זיינע תלמידים אז ער איז משיח. רדווז! האבן זיי אים געפרעגט. פון וואנעט ווייסטו, זאגט ער איך האב נישט עובר געווען קיין שום זאך וואס עס שטייט אין די תורה, איך בין ריין ווי א תינוק בן יומו, האט זיך אנגערופן א תלמיד און האט געזאגט רבי די גמרא זאגט לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב, איך דענק איינמאל דער רבי איז אריין געקומען אין שטאט און ס'איז געווען שוין טונקל ביינאכט, האט ער געזאגט דעמאלטס בין איך נישט משיח, כ'האב עובר געווען אויף א חז"ל, כאטש. דאס איז נישט קיין עשה, קיין לא תעשה, ס'איז נישט קיין גזירה, ס'איז א לאגישע זאך. איז די זעלבע דא אויך, ס'איז געווארן היינט אז מ'נעמט זיך אן פאר יעדן חזיר, איך געדענק ווען מ'האט געכאפט דעם חלבן, ער האט געזאגט פאר א פרוי קום לאמיר וואוינען אינאיינעם, און זי האט זיך געלאזט פון אים, נאכדעם פרעגט זי אים ביסטו זיכער אז אונז האמיר נישט געטון אן איסור, זאגט ער ניין, און די גאנצע שטאט, אלע בומער קנאים, אפילו די תולדות אהרן רבי, ער איז זיינס א חסיד געווען, ער פלעגט גיין צו אים אייביג זיך מזכיר זיין, רעדן מיט אים, און ער האט אים געזאגט גרויסע סודות, אפילו די תולדות אהרן האט זיך אנגענומען, ס'קען נישט זיין, ס'קען נישט זיין, און סוף איז געווען, ער האט מודה געווען אין קאורט אז ס'איז אמת, און ס'איז געקומען נאך אפאר פרויען, ער האט שוין געוואוינט מיט אפאר, כ'האב ענק געזאגט, מען כאפט קיינעם נישט דאס ערשטע מאל, די גאווערמענט האט אים געזאגט ער טאר נישט מער דרש'נען, און ס'איז געווארן שטיל, דא אויך די זעלבע, מענטשן נעמען זיך אן פאר, און דאס איז א מורא'דיגער חטא, ס'איז א חטא על פשע, ווייל דאס ברענגט אראפ כלל ישראל. איך האב גערעדט פריער פון חיים שיער מיט די ממזריקא'ס, האט מיר דערציילט א איד וואס האט עס אליין געהערט פון אים, מענטשן האבן עס געהערט, ער האט אמאל זיך אויסגעדרוקט אויפן דברי יואל האט ער זיך אויסגעדרוקט אזוי, ער איז אן אלטער נערוועזער איד, ער האט פארלוירן די קינדער, שרייט ער, און היינט זיצט ער אויף זיינס א שטיל אויף סאטמאר רב'ס בענקל, קען זיין וועגן אים האט דער אייבערשטער נישט געגעבן קיין קינדער, ווייל ער האט חוזק געמאכט פונעם, איי געס זיין פעטער, יא זיין עלטער פעטער, א פעטער, חוזק געמאכט פונעם פעטער צו פונעם עלטער פעטער, אן אלטער נערוועזער איד. פארלוירן די קינדער? שרייט ער. ער האט געלאכט פון אים. יעצט זיי האבן גענומען דעם יצחק שטערן אלס יד ימין פון די פראנצויזישע קינדער. יעצט וואס קען יצחק שטערן אז ער ווערט דער יד ימין? ער קען נישט מחנך זיין די ישיבה, ער רעדט מיט בחורים און נבלות, ער איז אמאל געווען דער פאנדרעיזער פאר די ישיבה פון מאנסי נועם אלימלך, ס'האט נישט געארבעט, מ'צאלט שוין נישט א יאר פאר די מנהלים און פאר די איינגעשטעלטע. נאר זיינע קרעדענטשעלס איז ער איז א גענגסטער און אז ער איז א גענגסטער דארף אים זלמן לייב האבן קודם האט ער מורא פאר אים און נאכדעם קען ער שלאגן אנדערע אויך קיינער האט זיך נישט געטרויעט צוצוקומען צו מיר זאגן גיי ארויס פון בית מדרש דאווענען ווייל כ'בין געווען א חשובער מתפלל דער גענגסטער איז צוגעקומען יעצט דער גענגסטער האט דאך געמיינט איך האב מיך שלאגן מיט אים און ער האט צוריק שלאגען ער'ט רופן די פאליס מיטן סיגעטער'ס פאליס און מ'עט גיין אין קאורט זיצן צען יאר איז נאך צוגעקומען יאסי בראך איך קען דיר געבן א לויער האט געקאלט אז מען קען מיר געבן דעם לויער פון דעם וואלדמאן יאסל וואלדמאן ער איז א סיוויל רייטס לויער האב איך זיי געזאגט עטס זענטס מטורפים ביי מיר איז נישט קיין יחוס צו דאווענען אין די שול ס'איז פול מיט שקצים. אין די מקווה פלעג איך נישט גיין דארט ווייל ס'איז געווען מער זרע וויפיל וואסער, מען קען זען אסאך מאל פרייטאג געזעסן חברה זיי האבן זיך דארטן געשפילט, ס'זענען געווען מיט א קישוי אבר קינדער זענען געקומען זיי האבן זיך ארום געשפילט, נאכדעם האט מען געזען ווי ס'שווימט אזוי ווי ווייסע שליים אין די וואסער, דאס האט מען געזען, כ'האב עס געוויזן, כ'האב עס געזען פאר חזקאל טייטלבוים, כ'האב עס געוויזן פאר חזקאל ראזענבערג, כ'האב אים געזאגט צינד אן א פילטער אפילו ווען מ'טובל'ט זיך, ווייל איינער ווערט אנשטעקיג. געשטעקט מיט יענעם זרע. ס'איז ביי מיר נישט געווען קיין גרויסער יחוס צו דאווענען מיט יצחק שטערן אין איין בית מדרש. סא אז זאליקא ווייסט ער טוט אן עוולה מיט דעם וואס ער גייט מקרב זיין די פרעמדע מענטשן, נעמט ער אריין א גענגסטער און יצחק שטערן, אבער ברוך השם ס'איז געווען א מלחמה צווישן צוויי כיתות אין די ישיבה און ער האט זיך אריינגעמישט און ער האט געכאפט זיינס אויכעט, ער האט אויכעט די אלע וואס האבן געטשעפעט מיט די קינדער גייען באצאלן א פרייז און די אלע האבן נישט געטשעפעט מיט מיר ווייל זיי האבן געוואלט טשעפען מיט מיר פרייוועט. ווייל איך בין נישט אין חינוך און זיי האבן נישט קיין האטליין, זיי האבן געטשעפעט ווייל זיי האבן געוואלט אונטערברענגען די מלחמה קעגן פעדאפיילס, זענען געזעסן, איינער האט מיר געזאגט פון משמרת הצניעות, זענען געזעסן וואכן און וואכן וויאזוי ברענגט מען אים אונטער, וואס קען מען אים טון א שטיקל, וואס קען מען אים טון א שטיקל, דאס איז געווען זייער גאנצע ציל, אונטערצוברענגען א מענטש וואס האט וויל ארויסהעלפן פאר קינדער, האט מען אריינגעשטעלט יצ יצחק שטערן, אבער דער זאליקא טוט אזא עוולה וואס האט זיך אריינגעמישט מיט דעם פראנצויזישע אידן, דאס איז נישט דעם רעבינ'ס שיטה, דאס איז נישט אונזער דרך, און נישט נאר ס'איז נישט אונזער דרך, עס וועט זיין א פלאפ ווייל מענטשן האבן אראפגע'גנב'נט דאס געלט, און ס'וועט זיין א מורא'דיגער פלאפ ווייל דו קענסט נישט מחנך זיין די פראנצויזישע קינדער, לאז זיי זאל זיי זאלן בלייבן אין פראנקרייך, באצאל, מאך, נעם צאם געלט, מאך פאר זיי דארטן תלמוד תורה'ס, מען זאל לערנען על טהרת הקודש, און מיידל סקול'ס על טהרת הקודש. און ס'וועט עניוועי קיין סך נישט העלפן ווייל מ'מוז לערנען ליב"ה, סיי אין ארץ ישראל מוז מען לערנען ליב"ה און סיי דארט מוז מען היינט לערנען ליב"ה, ס'וועט קיין סך נישט העלפן. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, קוק דאס פאלשקייט פון סאטמאר, זיי האבן ארויסגעשטעלט א בריוו אז אלע צוועלף קלאסעדיגע מיידלעך טארן נישט דאס, קודם האבן זיי געשריבן זיי טארן זיך נישט שמירן מיט בלאש מיט מעיקאפ, פיין, אקעי אויף דעם זאג איך גארנישט. אבער זיי האבן ארויסגעשטעלט א בריוו אז מ'טאר נישט גיין לערנען צו דא אדער מ'גייט אין קאלעדזש מ'לערנט זיך ספעשל עד מיט די אלע זאכן איז איך וויל פארשטיין אפאר זאכן נאמבער וואן די אלע טיטשערס וואס עטץ נעמטס אריין צו ספעשל עד קומען פון די פרעמד דאס איז מענטשן וואס האבן נישט אונזער השקפה און חינוך און זיי פארשטייען נישט וואס אן וואט ווי אר בעיסד אן, סא פארוואס זאל נישט נעמען א היימיש קינד אזא קורס און זי זאל דאס לערנען סא די היימישע סקולס היימישע קאלעדזשעס גראדע איך בין געווען ביי איינע פון די קורסעס וואס מ'האט געגעבן אין די קאלעדזש ס'איז ווייס איך געווען מסתם הונדערט פופציג היימישע מיידלעך אלע פון די גאר היימישסטע פאמיליעס ס'איז דאך זייער א שיינע זאך וואס איז דאס אלעס מ'טאר נישט מ'טאר נישט מ'טאר נישט וואטס גאוינג אן מוזט אריינעמען פרעמדע מענטשן זיי קענען נישט לשון איני ואיני מכיר זיי ווייסן נישט וויאזוי צו רעדן מיט די קינדער זיי ווייסן נישט וואס אונז שטייען מיר און אויף וואס אונז לעבן מיר און שטרעבן מיר און נאכדעם די צווייטע זאך איז פארוואס זאל טאקע נישט האבן א היימישע פרוי פרנסה? דא זארגט זיך איינער פאר א צווייטן אז ער האט נישט צו באצאלן דעם רענט? פארוואס זאלסטו דיך זארגן אז יענער גייט אין סקול? פריי דיך אז ער פאלט נישט ארויף אויף דיר. כ'האב אים געזאגט נאכאמאל און כ'גיי עס מאכן עז קליער עז איי קוד, אין וויליאמסבורג איז נאכנישט ארויס איין פעני צדקה פאר קיין ארעמאן, ס'איז ארויס פאר עשירים, ס'איז ארויס פאר מענטשן וואס מ'מוז זיך לעקן, ס'איז ארויס פאר רבנים וואס האבן ריעל עסטעיט, איך האב א בילדינג מיט א רוף. איך האב א בילדינג בשותפות איך האב עס געקויפט פאר דרייסיג יאר צוריק און ער האט מיר געוויזן אז ער צאלט נישט קיין שכר לימוד היינט האט ער שוין נישט קיין קינדער אין סקול פארוואס ווייל ער איז א רב א איד א געשוואלענער עושר חוץ פון דעם וואס ער האט א שול און ער האט אייגענע ריעל עסטעיט אבער אונז האמיר אן אינוועסטמענט וואס אונז האמיר געמאכט מיט יארן צוריק און איך האב געמוזט צאלן און נאכאמאל זיי האבן נישט געוויסט אז איך בין א שותף אז נישט וואלט איך געדארפט צאלן דאפלט. פארשטייט וואס דא גייט פאר? איך האב אלץ געשפילט קול קאלם, איך בין נישט קיין עושר, איך בין נישט קיין ארעם מאן, איך האב מיך נישט געמאכט אז איך פארמאג עפעס, אבער דאס איז א מורא'דיגע חוצפה, מען האט נישט געגעבן נאך צדקה פאר אן ארעם מאן, א נצרך, קיינמאל, מען האט ארויסגעווארפן קינדער פון חדר, מען האט מבזה געווען יונגלעך, מען האט מבזה געווען מיידלעך, איך גיי נאך זאגן א שיעור פאר מען הייבט אן דעם נייעם זמן. אויסער דעם וואס מען געבט טעסטס און ווער ס'קען נישט איז מען אים מבזה. איך וויל פארשטיין וואס ס'האט צו טון א מיידל וואס זי קען נישט די קוריקולום מיט איר יראת שמים און מיט איר אישיות מיט איר פערזענדליכקייט זי קען זיין א מאמע מיט א באבע מערצעשעם און אראפברענגען משה רבינו מיט יהושע בן נון און זי מוז נישט קענען צוזאמשטעלן די קוריקולום וואס מען לערנט אין סקול זי מוז נישט וויסן וויפיל סיקס טיימס ניין איז. דעטס איט. די רציחה וואס גייט פאר, מיר האט מען געזאגט אין באבוב, האט מען געזאגט א איד נישט יעצט נאך פאר א יאר צי פאר צוויי איך האב עס געהאט אויפן האטליין, צוויי מיידלעך האבן געכאפט שווערע נערוון בראכן ווייל זיי האבן נישט געקענט פעסן די שווערע טעסט די רידזשענטס סוף זמן איך ווייס פונקטליך וועלכע ס'איז געווען. וואט קיינדא נאנסענס איז דאס איך וויל דיך פרעגען אז די מיידל קען יא צאם שטעלן א שיינעם עסעי איז זי יא געלונגען און אז נישט איז זי נישט געלונגען? געווענדליך די אלע וואס האבן צוזאמגעשטעלט שיינע עסעיס זענען געווען אזאלעכע שווערע פרויען צו זייערע מענער און צו זייערע קינדער, איטס אנבעליוועבל אז זי האט געוויסט זי איז א יש, א פערסאנאליטי, מען האט פאר איר מורא וואס זי קען. און די וואס זענען געווען די דומעסטע מיידלעך אין סקול זענען געווען די מאוסט געלונגענסטע באלעבאסטעס און אויפגעשטעלט א העפי דור, נישט אויפגעשטעלט א הויז, א הויז קען יעדער אויפשטעלן, א העפי האוס, וואוילע קינדער. איז דאס איז זייער וויכטיג, מען וועט נאך רעדן פון דעם. אבער מען האט מבזה געווען קינדער, מען האט זיי ארויסגעווארפן, די קינדער ווייסן נישט ביז צום היינטיגן טאג וואס מען האט געוואלט פון זיי, ווייל דער טאטע האט נישט געהאט צו באצאלן. דא האט מען געגעבן אמאל צדקה, פאר יעדן רוף האט מען געגעבן אפאר טאלער לא יחרץ געלט, צדקה האט מען געגעבן, די גאווערמענט געבט מיליאנען דאלער פאר ארעמע פעמיליס, נעמט מען דאס אריין פאר פסח, און שלום לאופער'ס זון אברהם לאופער טיילט דאס, ס'איז נישט זיין געלט, ער גייט טאקע נעמט מאכט צאם אפאר טאלער, אבער די גרויסע געלטער דאס קומט פון די גאווערמענט. און דאס געבט מען אויך, פאר דעם געב איך נישט ווייל ער גייט צו די בחירות, דער גייט צום כותל, און דער איז מיר א שונא, און דער לעקט נישט אהרן'ען די מכר, און דער לעקט נישט זלמן לייב'ן די מכר. דאס איז וואס דא גייט פאר, מען האט קיין פעני נישט געגעבן, מען האט געזען יעדער זאל אונטערגיין, יעדער זאל כאפן נערוון בראכן, מען זאל נישט האבן צו באצאלן, דעטס אלל דיס האול קאמיוניטי איז אלל עבאוט. און קיינער זאל מיר נישט זאגן אנדערש ווייל איך וואוין דא, איך קען די קאמיוניטי. אוודאי פאר אפאר עשירים האט מען געשטיפט, פאר אפאר הצלה מעמבערס, און דאס איז אונזער גאנצער קאמיוניטי, ס'איז צוזאמגעשטעלט פון לאו-לייפס און פון גארנישט, ווען יעדער מיינט אז ער מוז דא וואוינען און באצאלן טאפ דאלער פארן רענט, און דו האסט גארנישט פון די קאמיוניטי. אויב מען גנב'ט עפעס א פראגרעם האט עס די ישיבה און די תלמוד תורה און נישט דו, און ממילא דארפסטו זען דו זאלסט האבן פרנסה און. פייף זיך אויס אויף די קאמיוניטי אז זיי נעמען דיך נישט צוריק, וואקטס אלע ארויס, וואקטס ארויס אלע מיידלעך, זאגטס פאר די צוועלעפטע קלאס אונז האמיר ענק אין דר'ערד, גייטס זוכן פרנסה ווייל ס'וועט ענק קיינער נישט אויסהאלטן, ווען ד'וועסט נישט האבן צו באצאלן וועט עס דיך קיינער נישט אויסהאלטן, לעיזער קעסטנבוים מיט די אלע האבן גע'גנב'עט געלט וואס מ'האט אריינגעפאמפט פאר ארעמע מענטשן, פאר סמאל ביזנעס פיפל, אלעס האט מען גע'גנב'עט, פארשווינדעט. ניין היינט טרויט מען זיך שוין נישט אזוי ווייל סקומט ארויס צוביסלעך אלעס. די גאווערמענט רעדט מיט אונז, און דערציילט מיר אלעס וואס דא גייט פאר. באט טו טשעינדזש א סיסטעם טעיקס א לאט אוו יערס בפרט נאך ווען סאיז אזוי משונה'דיג קאראפטעט. איט וויל טעיק א לאט אוו יערס טו טשעינדזש איט. באט יעדעס מיידל וואס וויל גיין פאר אן עדיוקעישן זאל גיין זאל זיך אויסלאכן פון די קאמיוניטי. עס איז שלעכט פאר שידוך ווייסטו וואס לעטס פוט איט דיס וועי. האסט געפאלגט די רבנים, האסט נישט קיין פרנסה, האסט שוין געטון דעם גליק שידוך וואס דו זוכסט און דו ווארטסט אזא לאנגע צייט, ס'איז ממש א מחיה, אבער וואס איז געבליבן? וואס איז געבליבן? ס'איז געבליבן אז דו האסט נישט געמאכט קיין פרנסה, דיין מאן האט נישט געקענט אהיימברענגען ווייל ער האט נישט געקענט צאמשטעלן די עי בי סי, סאו אבער וואס איז מען געבליבן אז ס'איז געווען א גט מיט זיבן קינדער, און די רבנים האבן דיר געהאלפן דיר און יענעם, און מען האט ארויסגעפאמפט פון ביידן גרויס געלט, און ס'איז געבליבן א חושך פון די גאנצע שטוב, סאו וואס האסטו יעצט? האסט דאך נישט געלערנט א פאך? האסט געפאלגט די משוגענע רבנים, די הינט, די אויסווארפן? ער האט נישט קיין פראבלעם מיט א פאך, און זיינע קינדער אויך נישט. זיינע קינדער האבן אפילו נישט קיין פראבלעם חתונה צו האבן ווייל לאנג ביפאר זיי האבן חתונה געהאט האט שוין דער טאטע געוואוינט מיט זיי. אלע רעבישע קינדער, מאוסט אוו דעם, זענען שוין בעילת בעל, זענען שוין סעקשועלי אביוזד. מ'האט יעצט געכאפט אין ארץ ישראל אויכעט אין בני ברק א א אינגערמאן ער האט געוואוינט, מיט זיין שוועסטער'ס טאכטער, זי איז אלט פֿופֿצן יאר, ער האט איר אנגעשוואנגערט, און מ'האט זי אריינגעברענגט אין שפיטאל, זי האט געהאט די בעיבי, און זי האט גע'טענה'ט זי וויל איר קינד, האבן זיי גע'טענה'ט דו ביסט צו יונג צו הענדלען דאס קינד, דו דארפסט אנהייבן א לעבן פאר דיר אליינס. זאגט זי, ניין איך גיב נישט אויף מיין קינד, זוכט מען יעצט איינער זאל אדאפטן די מאמע מיטן קינד, צוויי בעיביס, א פֿופֿצן יעריגע בעיבי און א פֿופֿצן טעגעדיגע בעיבי. און ווער האט דאס געטון? א היימישער א שומר תורה ומצוות. זיי געבן נאך נישט ארויס דעם נאמען ווייל אין ארץ ישראל געבט מען נישט ארויס דעם נאמען, אבער ביז א וואך וועט מען אלעס וויסן פונקטלעך. איך זאג ענק נאכאמאל, דער רבי האט נישט קיין פראבלעם מיט די גאנצע תורה, ער האט נישט קיין פראבלעם מען טאר נישט מאכן זנות ווייל ער מעג אלעס, הי איז אווער ענד אבאוו די לאו, ער מעג גנב'נען געלט, ער מעג בארגן און נישט באצאלן, און ממילא איז עס אן ערנסטער ערנסטער פראבלעם. זיי רייטן אויף אונז און אונז דארף מיר זיי זאגן גייטס אין דר'ערד אונז האמיר מיט ענק גארנישט. אונז וויל מיר ענק נישט קענען. די תורה וואס עטס פארקויפטס אונז דאס איז אן אייגענע געמאכטע תורה אז עטס זאלטס קענען רייטן אויף אונז. דאס האט גארנישט מיט תורת משה רבינו פון סיני. און אונז וויל מיר ענק נישט קענען. אונז וויל מיר מיט ענק נישט האבן צו טוהן. אונז וויל מיר א חזקאל טייטלבוים זאל בועל זיין זיין שוועגערין, און אונז וויל מיר אז די אלע חזירים זאלן טוהן ווייטער צווישן זיך און די פעמילי, און קיפ איט קלאוס טו די פעמילי, זאג נישט פאר בעל הבתים וואס צו טוהן, אונז זעמיר וועי וועי הייער דען עני, דער גרעסטער בעל מדריגה רב איז א נידריגער לאו לייף קעגן אן ערליכן יונגערמאן וואס גייט ארבעטן און פארדינט געלט און האלט זיך אויס זיין משפחה בדרך כבוד. און די קוואליטי פון א בעל הבית און זיין משפחה מיט זיינע טעכטער. זענען טויזענט מאל מער ווי די קוואליטי פון א רב, זיי זענען א באנטש לאולייפערס, זענען ביזי מיט פלאנץ פאראד און מיט די אלע טייערע טיכלעך, און זיי נישט ביזי מיט קיין שום ערנסקייט, סא זאגטס אונז נישט קיין מוסר, אונז לאכמיר פון ענק, אונז האלט מיר אז עטס זענטס גארנישט. עטס האטס איין זאך, עטס קענטס ארויסקומען מיט חרמות און מיט סיגניטשערס ענד דעטס אלל, און היינט לאכמיר אונז פון ענק, איך האב אויסגעלערנט דעם עולם מען זאל לאכן דערפון, כ'האב נאר געוואלט זאגן איין זאך, איך געב פאר איצעלע פימפ אסאך,

מען זאל נישט שטיין לעבן מיר, מען זאל נישט רעדן צו מיר, און אזוי ווייטער, ס'איז אפילו נישט געשטאנען מען זאל מיך נישט אריינלאזן אין א שול, דאס איז גאנץ נישט געשטאנען דארט, אויף יענעמ'ס חרם שטייט מורא'דיגע זאכן, איך וויל עס אפילו נישט נאכליינען, ווייל איך האלט אז די שקצים רבנים זענען נישט בארעכטיגט דאס צו שרייבן אויף א מענטש. זיי זענען די גרעסטע לאו לייפס און זיי שרייבן אויף אנדערע, עניוועי וויל איך ענק נאר זאגן, געב איך איצעלע פימפ אסאך קרעדיט, ביי מיר איז נאר געשטאנען אז מען זאל מיך נישט רעדן צו, מען זאל מיך מרחק זיין. געשטאנען גארנישט אז מען זאל מיך ארויסווארפן און די קינדער זאל מען נישט לאזן גיין אין חדר און מען זאל נישט מל'ען מיינע קינדער טאמער כ'וועל האבן קינדער. נישט געשטאנען די אלע זאכן וואס מען האט ביי אים געשריבן וואס דאס איז א חלק פון א חרם. סאו אבוויעסלי עס קען זיין כ'האב מיר פשוט איינגערעדט איך בין אין חרם קען זיין כ'בין בכלל נישט אין חרם קען זיין איצעלע פּימפּ איז אין חרם דאס זאגן רבנים און איך האב אויסגעלערנט דעם עולם לאך זיי זאגן ביסט אין חרם זאג זיי די סעים טו יו כ'האב אמאל געזאגט א שווארצן כ'האב אים עפעס געזאגט א שקויעך, האב איך אים געזאגט, דו ווייסט תודה רבה, ער האט נישט געוואוסט וואס דאס איז. זאגט ער, ראביי, איף איטס גוד, איטס גוד פאר באוט אוו אס, ענד איף נאט, איטס בעד פאר באוט אוו אס. דעטס אלל. ער האט געמיינט איך שעלט אים אדער וואס. דאס זעלבע זאג איך ענק אויכעט, ליסן, די רבנים זענען לאו-לייפס, אונז דארף מען זיך נישט רעכענען מיט זיי, זייער בריוו איז נישט קיין בריוו, קיינער האט זיי נישט אויפגענומען פאר קיין רב. למשל, אויף מיין חרם איז געווען ארויפגעשריבן דארטן איך ווייס אַכט און דרײַסיק רבנים.

זענען געווען די ראשי כולל און באלעבאס אויף די אלע סיקריקן חברה, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט מיט די חברה, אבער דא קיינער בעט דאך נישט פון ענק גארנישט, אונז האמיר ענק אלע טיף טייער אין דר'ערד, אונז וויל מען מיט ענק אפילו נישט האנדלען, אז דער באבובער דיין האט זיך אויפגעשטעלט ער האט פוער פיו געווען דארף מען אים נאכשרייען שייגעץ ארויס! אלע בחורים זאלן אים דאס נאכשרייען ביקאוס וואנס פאר אלל אז ער גייט פילן אז דא גייט זיין א מרידה און דו קענסט מער נישט טון וואס דו ווילסט וועט זיך עס אויפהערן און אזוי האבן מיר געטון ביז יעצט און איך וויל זאגן נאך א זאך איך בין מסכים איך האב עס שוין געזאגט צו צאלן גרויס געלט אפילו פופציג טויזנט דאלער איינער זאל באשרייבן די גאנצע זאך וואס איז פארגעגאנגען אין סקווער מיט ראטענבערג מיט אלעם ווייל ס'וועט קומען יארן שפעטער און זאגן אה ער איז געווען א צדיק הדור דער סקווערער רבי צדיק הדור געווען א שייגעץ אן עוכר ישראל א גנב א רוצח! איך האלט אז איינער זאל עס באשרייבן די פרשה פון עי טו זי, איך פיינענציר די גאנצע פרינטינג מיטן גאנצן שרייבן, קענטס קומען צו מיר איך באצאל עס, פארוואס איך האלט אז דאס איז וויכטיג צו וויסן, פונקט ווי מען האט באשריבן די אלע פאלשע משיח'ן, מען האט באשריבן דעם פאלשן כת ש"ץ, מען האט באשריבן דעם פאלשן די אלע וואס זענען געווען, זיי האבן זיך אויפגעשטעלט און זיי האבן געזאגט זיי זענען משיח. די פראנקיסטן, מ'האט באשריבן בן כזיבא, דאס איז מורא'דיג וויכטיג פאר דער פיוטשער פאר כלל ישראל, ס'איז וויכטיג צו וויסן אז די רבנים האבן געלעבט אויף אזא מין סטענדערד אז ס'איז אנבעליוועבל, לא תנאף האט לעיזער בערלאנד אינגאנצן מבטל געווען, לא תרצח האט דער סקווערער רבי מבטל געווען, לא תגנוב האבן. אלע רעבעס מבטל געווען? מען דארף דאס וויסן, מענטשן גייען נאך יעצט ארום אז ער איז אן ערליכער איד, ער האט רבנים וואס זיי נעמען זיך אן פאר דעם לייזער בערלאנד, וואס ביסטו משוגע געווארן? ס'איז דא צענליגע קעיסעס אויף אים, פונקט ווי אויף נחמיה וועבערמאן, ניין ס'איז נישט אמת ס'איז נישט אמת, מען האט אים איינגעזעצט עס איז געווארן א ריאליטי. וועט זיך ער זאגן דער גראבער בער איז געפארן וויזיטן די ישיבה דארט אין תל אביב די תלמוד תורה, ווען איך ווייס ווען פארדעם אז ער פארט וואלט איך אנגעזאגט מען זאל אים נאכווארפן אייער, אזוי ווי מען האט אויסגעלערנט דא די סאטמארע חיות נאכצואווארפן אייער, ער איז א שמיציגער הינט און ער האט מורא אז מ'גייט אים צונעמען יעצט דעם בילדינג, פארט ער ער טוט נישט, האלט יענקי פירער ביז מ'עט אים צונעמען דעם בילדינג אין בני ברק אויכעט, דאנט ווארי אונז ארבעט מיר אויכעט, אונזער ארבעט זעהט זיך נישט אן יעדן טאג, אבער מ'טוט. יעצט, ס'דא משוגעים וואס האבן פארקויפט פארן סקוקוקוקולענער רעבן אז ער גייט זיין דער צדיק הדור. דער משוגענער איז ארומגעפארן צו אלע רבנים ער גייט ראטעווען כלל ישראל פון דעם געוואלדיגן פראבלעם וואס ס'איז דא וועגן די טעכנאלאגיע. ער ווייסט אפילו נישט אזוי דאס זעהט אויס, נאר ער גייט ראטעווען כלל ישראל. איז ער געקומען צו רבי אהרן ער האט געזאגט פאר רבי אהרן אז ער וויל. מען זאל ארבעטן אינאיינעם, האט אים רבי אהרן געזאגט איך האלט נישט ביים ארבעטן אינאיינעם ווייל איך האלט איר זענט אן די ראנג טרעק, קודם כל ביי אונז איז נישט דא די אלע זאכן, דו רעדסט דא פון פלעטבושער אידן און דו רעדסט דא פון אידן אין דעטרויט און אין באלטימאר, דו רעדסט דאך דא נישט פון אונזער שיכון, ביי אונז איז דאס נישט דא און אפילו אויב עס איז יא דא איז דא איינער צוויי אויף דעם גיי איך נישט איבערקערן די גאנצע שטאט. האט סקולענער רבי אים געזאגט איך בעט אייך שטייט'ס צו צו די מערכה, דאס טוען דאך די סיקריקים א גאנצן טאג, זיי בעטן מען זאל צושטיין צו די מערכה קעגן נחום ראזענבערג, קעגן יעדע זאך. האט הרב אהרן געזאגט ניין איך האלט נישט דערביי, ער האט געזען ער קען נישט פועל'ן האט ער אים איבערגעלאזט האט ער געזאגט הער אויס אויב ס'וועט אייך נאך בייפאלן אז איר ווילט צושטיין זאלט איר מיך רופן, סקולענער רבי קומט אהיים פון קרית יואל און הרב אהרן איז אויפן טעלעפאן, הרב אהרן בקיצור האט ער שוין געזען אה זעט אויס ער האט זיך געבויגן בקיצור. רבי אהרן האט אים איבערגעלאזט א מעסעדזש, סקולענער רבי איך בעט אייך לאזט אייך ארויס פון די זאכן, ס'איז נישט פאר אייך, כלל ישראל איז גרויס, קיינער קען נישט פירן כלל ישראל, און ער איז גערעכט מיט דעם, ס'איז דא ליטווישע חסידישע, ס'איז דא אשכנזים, ס'איז דא ספרדים, ס'איז דא אלע מדריגות אין אידישקייט, אפילו אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און אין פלעטבוש, יעדע מיידל סקול איז אנדערש, און יעדע. שטוב איז אנדערש געבויעט. וואס הייסט דו גייסט מאכן א זאך אז קיינער זאל עס נישט האבן? כ'מיין, האו איז איט גאנא ווארק? ס'איז דא דער איד וואס ער דארף עס האבן פאר פרנסה, ס'איז דא דער איד וואס ער דארף עס האבן פאר וויכטיגע זאכן, און שוין. ער האט זיך איינגערעדט, דער צעדרייטער האט זיך איינגערעדט ער גייט ראטעווען כלל ישראל. דו ווייסט וואס כלל ישראל איז? אונז האמער דאך אפילו די משה רבינו'ס כי שחת עמך, אונז האמער דאך אין כלל ישראל אזאלעכע חברה, רחמנא לצלן, די ערב רב, גראדע די רבנים זענען די ערב רב, אבער איר גייט ראטעווען כלל ישראל, איר זענט א איד וואס האט נישט געקענט דאווענען אפילו צום זמן תפילה, איר פלעגט אין סאטמאר קומען דאווענען אויף פיפטי טוירד סטריט ווען מ'האט שוין געדאוונט מנחה האט איר נאך געזוכט א מנין אויף שחרית, א איד האט זיך נישט געקענט אויס'מכין'ען, האט זיך נישט געקענט אויסשלאפן, איר האט נישט קיין מוסדות, איר זענט גארנישט מיט נישט. איר זענט בסך הכל דער זון פון א גרויסן צדיק וואס האט געראטעוועט אסאך אידן, און דעטס אבאוט איט. סאו וואס? איר גייט ראטעווען כלל ישראל? איר האט נישט קיין קרעדענשעלס צו פסק'נען הלכות ברכת הפירות פאר כלל ישראל. איר גייט ראטעווען כלל ישראל. רבי אהרן האט אים זייער גוט געזאגט, און דאס געב איך אים אסאך קרעדיט, און די זעלבע האט רבי אהרן געזאגט די גאנצע צייט. אונז גיימיר עפעס אינאיינעם מיט מלכיאל קאטלער מיט די גאנצע חברה, יענע חברה האבן אסאך אסאך סיריעס פראבלעמס. די קינדער וואטשן טעלעוויזשן א גאנצע נאכט, די קינדער ווייסן פונקטליך וואס אלעס איז, ער האט אים זעהר גוט געזאגט. אין פרינציפל איז געשעהן אז דער עולם האט געזעהן אז דער סקוקוקוקוקוקולענער רבי איז נישט ביכולת צו ראטעווען כלל ישראל, און יעדער האט זיך געמאכט עקסטערע, דער האט זיך געמאכט משומר, דער האט זיך געמאכט דאס, דער האט זיך געמאכט יענץ. שטעל דיר פאר, א איד וואס איז לא קרא ולא שנה ולא שימש תלמידי חכמים, ער האט גארנישט געטון פאר סאסייעטי א גאנץ לעבן נאר צוגעשפארט איין מוסד וואס איז געווען פאר יתומים אין בני ברק, און דער איד רעדט זיך איין אז ער גייט ראטעווען כלל ישראל, און ער האט נאך א זון דארטן אין מאנטריאל, דער צדיק'ל הייסט ער ווייל ער איז באהאלטן פונעם עולם און מען קען אים נישט, און ער גייט אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג ווייל פערלמוטער האט אים געהייסן זאל אונטערשרייבן. דאס איז די גאנצע צדקות פון די סקוקולענער חברה. און דעיס האט אהרן געטוהן א גוטע זאך, ער גייט נישט אינאיינעם מיט כלל ישראל. שטעל דיר פאר ס'איז געווען ביי די גרויסע אסיפה דארטן איז געווען פון אלע מכל המינים שיהיו געווען דארט, סאו וויאזוי קען מען אונז גיין אלע אינאיינעם? יעדער גייט פאר זיך, ס'איז דא חסידישע אידן, ס'איז דא ליטווישע, ס'איז דא בני תורה, ס'איז דא סתם אויסווארפן. און די זעלבע האט ר' אהרן געטוהן א מורא'דיגע חכמה מיט דעם פראדזשעקט. פון צו גיין ראטעווען די פראנצויזישע אידן, עס איז נישט פאר אים, עס איז נישט פאר אים, ער האט זיינע אייגענע מוסדות, ער קען זיי נישט שיקן אויף ארץ ישראל, חינוך עצמאי, עס איז קעגן יעדע שיטה וואס די רבי האט מיט אונז געלערנט, נאר וואס, לאמיר זאגן אז די רבי איז געווען פון דעם אלטן חדר, האט נישט פארשטאנען צו די היינטיגע פראבלעמען, און לאמיר אפלאכן זיין גאנצן חינוך,

הרג'ט ער אפ יעדן טראפ אידישקייט וואס סאטמאר רבי האט אריינגעברענגט ווייל ער פארשטייט נישט צו דעם. אהרן איז א פייטער, ער וועט אויספייטן, ער וועט ענק געבן בהמה פלייש וואס איז נישט מנחת, ער וועט ענק זאגן ס'איז מנחת, אבער וואס ער וויל דורכפירן פירט ער דורך. זאליק האט זיך צוזאמגעשטעלט יעצט מיט. ט, מיט מלכיאל קאטלער, ס'האט אזא פנים דער שידוך ער מיט מלכיאל קאטלער און צו ראטעווען די פראנצויזישע אידן, די זעלבע ווי ס'האט געהאט אז כלל ישראל האט געוואלט נעמען סקולענער רבי'ן ער זאל זיין דער פארשטייער און ער זאל אונז ראטעווען פון די טעכנעלאגיע, א איד וואס ווייסט וואס טעכנעלאגיע איז אפילו. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. און די זעלבע איז מיטן באבעווער דיין. ער איז א דיין אין א קהילה. ער איז געווארן דיין ווייל ער האט חתונה געהאט מיטן באבעווער רב'ס טאכטער. נישט ווייל ער איז די גרעסטע תלמיד חכם דארט. ער איז געווארן דיין ווייל ער האט חתונה געהאט מיטן באבעווער רב'ס טאכטער האט מען אים געמוזט געבן א פאזישן. ער איז א תלמיד חכם איך זאג נישט. ער האט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין. ער האט א פראבלעם. וואס האט אים נחום ראזענבערג'ס האטליין געטון? ס'האט אים נישט אינדארסד אלס דיין פון באבוב? וואס דו ווילסט ראטעווען כלל ישראל? דו ווייסט ווי פארזינקען כלל ישראל איז אין זנות? דו ווייסט אין באבוב אליינס וואס ס'גייט פאר? און דו גייסט מאכן זאגן פאר די בחורים אז מ'זאל נישט אויסהערן נחום ראזענבערג? זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, א. גענעראל דארף וויסן ווען צו גיין פאראויס און ווען זיך אפצושטעלן, אמאל הייבט ער נישט אן און אמאל האט ער אנגעהויבן דארף ער וויסן צוריקצוציען, און דאס איז געווען דיין פראבלעם, יעצט קאלן מיך נאך אלץ בחורים, בחורים קאלן מיך, זיי זאגן, וואס? ער זאגט מען זאל דיך נישט הערן אונז וועלן מיר אים נישט הערן, ער האט איבערגעצויגן די שטריקע, ער כאפט נישט ווי מען האלט אן, ער כאפט נישט אז ווען ס'איז דא א בחור וואס ער דארף אביסל חיזוק הערט ער אויס נחום ראזענבערג'ס האטליין, ער כאפט נישט ווען ס'איז דא א פראבלעם אין א ישיבה קאלט מען נחום ראזענבערג. אז ס'איז דא א פראבלעם אין א מוסד, קאלט מען נחום ראזענבערג. כ'האב מיך געוואלט אמאל אראפזעצן מיט אים א האלבע שעה ווען ער איז נישט ביזי און אים לאזן אויסהערן מיינע טעלעפאן קאלס, וואס ס'גייט פאר אין יעדע זאך דויערט שעה'ן ביז מ'שטעלט עס צוריק אויפן ריכטיגן פלאץ. ער גייט ראטעווען כלל ישראל. סקולענער רבי האט זיך נישט געקענט אויסמייכען, ער האט נישט געקענט זיך צושטעלן צו א זמן תפילה, איז סקולענער רבי וועט ראטעווען כלל ישראל פון טעכנעלאגיע, און באבעווער דיין, וואס מען דארף גרויסע תיקונים דארטן, וואס ווען ס'איז געקומען צו א אינסידענט אז מ'איז אריין אין באבובער קעמפ האט מען אויסגעמעקט די ווידיאוס, און ווען מ'האט אראפגעשלעפט דעם רעבינ'ס אייניקל אין בעלז אונטן, דער דייטש, איז דער רבי נישט געקומען פאראויס צום קאורט. סאו יעצט באבעווער דיין האט א מיינונג א שטעלונג צו מען זאל אויסהערן נחום ראזענבערג צו נישט, כ'וויל אייך פרעגן עפעס, איר האט א שטעלונג ווער ס'וועט געווינען ביי די וואלן צו ס'וועט געווינען דאנעלד טראמפ אדער אפשר וועט געווינען מאניקע לעווינסקי, אה זי לויפט נישט כ'האב אינגאנצן פארגעסן, ניין נישט מאניקע לעווינסקי, יא זי הייסט הילערי קלינטאן כ'האב אינגאנצן פארגעסן, איי איי כ'האב פארגעסן כ'האב פארגעסן עניוועי. איך האב געוואלט פרעגן צו דער דיין נעמט אויכעט א שטעלונג צו מען מעג האבן איין דזשענדער טוילעט פאר מענער און פאר פרויען, וואס וואס האלט דער דיין אין דעם פרט? און נאך א זאך, כ'האב געוואלט וויסן דער עיבי בעיבי שטיין וואס האט זיך געמאכט פון א יונגל א מיידל, ער איז מחיוב ביי מצות עשה שהזמן גרמא צו ער איז פטור? ווען ווערט מען א מיידל? ווען מ'שניידט אפ דעם אבר? צו ווען ס'וואקסט אים די דאדע? כ'האב געוואלט פרעגן דעם דיין, איר נעמט דאך שטעלונגען אין אלע זאכן, אפשר נעמט איר שטעלונגען אין דעם אויכעט? כ'האב געוואלט פרעגן, די קוטשמע וואס איך גיי ווינטער דאס קומט פון רוסלאנד, כ'האב עס בודק געווען ס'האט נישט קיין שעטנז, ס'האט געקאסט אזוי, די קוטשמע האט געקאסט זיבן דאלער, און די בודק זיין שעטנז האט געקאסט דריי דאלער. כ'האב געוואלט וויסן, דאס איז א צען דאלערדיגע קוטשמע אבער ס'איז עכט פור, ס'איז געמאכט פון א שוואנץ פון א רעבעט, כ'האב געוואלט וויסן די קוטשמע וואס איך גיי דערמיט דאס איז גוט צו גיין דערמיט א גאנץ ווינטער צו אין ספרינג זאל איך אויך שוין גיין דערמיט צו אפשר זאל איך אנהייבן אין פאל אויכעט, איר נעמט דאך שטעלונגען נעמט שטעלונגען. און אפשר דארף מען ארויסגעבן א מודעה אפשר אפשר דארפט איר אויסקלאפן פאר די בחורים אז קיינער זאל נישט אנטון אזא קוטשמע. און אפשר דארפט איר טון נאך א מורא'דיגע זאך, איר ווייסט וואס איר דארפט טון? איר דארפט אויכעט צוגיין צו די רבנים פון די לג לג רבנים, איר זאלט אויך אונטערשרייבן, איר ווייסט פארוואס? כ'על אייך זאגן פארוואס, ביז יעצט איז דא אַכט און דרײַסיק רבנים, טאמער ס'עט זיין נאך א נײַן און דרייסיגסטער, עט עס זיין טל אורות, ס'עט זיין נײַן און דרייסיג, און ס'עט אויך זיין לוט, לוט, א שיכור ווי לוט. און נאך א זאך, מען געבט מלקות געבט מען נײַן און דרײַסיק, מען געבט ארבעים חסר אחת, מען געבט נײַן און דרײַסיק מלקות, סאו דא איז דא מורא'דיג א געוואלדיגער ענין אז איר זאלט אויך אונטערשרייבן, נישט נאר איר זאלט רעדן פאר די בחורים, שרייבט אונטער בכתב, מפיהם ולא מפי כתבם שטייט דארט אין די גמרא, דא וועט זיין פארקערט, כתבם ולא מפיהם, געבט ארויס אייער מיינונג שטארק. און שרייבט אונטער דיין באבוב, במילא וועט מען וויסן ווער איר זענט. א רב האט מיר געזאגט איך האב נישט אויף אייך אונטערגעשריבן, כ'האב אונטערגעשריבן מיין טייטל. ס'קען אייך צוניץ קומען אמאל. און פאר באבוב וויל איך זאגן, אלל די דזשאוקס אסייד, נעמטס אריין דריי פיר פרישע יונגעלייט, לערנט זיי אויס הלכות נידה גוט, און זאלן האבן א שמייכל ווען א יונגערמאן קומט אריין, ער זאל קענען זאגן העלאו פאר דעם יונגערמאן. אונז דארף מיר דאנקען יעדן יונגערמאן וואס ס'האלט טהרה. ווייל צווישן כלל ישראל איז היינט רובם, ממש רובם ככולם, רובם די מינקער, וואס זיי גייען נישט אין קיין מקווה, זיי האלטן נישט קיין טהרות, און זיי פרעגן נישט קיין שאלות, און אז ס'איז דא א יונגערמאן וואס ער פרעגט נאך א שאלה, אים דארף מען מכיר טובה זיין, דאונט טינק ער מוז עס טון, ער מוז עס ווייל אונז זעמיר נישט באוויינט פון בארג סיני, אבער איר ווייסט דאך. די זאכן אויף דעם דארף מען נאך אסאך נעגאושיעטן, און מען זאל אויפנעמען א אינגערמאן, קומט פרעגן א שאלה, יא און וואס מאכסטו, און וויאזוי גייט עס דיר, און וואס נאך קען מען דיר העלפן, און דו ארבעטסט אין א גרויס פלאץ, ארבעטסט מיט אפאר שיינע מיידלעך לעבן דיר, זיי קומען גוט אנגעשמעקט, ווייבלעך מיט מיידלעך, און ממילא זאלסטו וויסן וויאזוי צו פסק'ענען דעם אינגערמאן, ווייל די אלע חומרות וואס דאס דארף מען ארויפלייגן עט ברענגען א חורבן, מתוך חומרא שהחמרת מתחילתו הקלת בסופו, און טרייט זיך אויסצולערנען און הערן פון א מענטש וואס ער זאגט. איך וויל אייך עפעס זאגן, איך בין נישט קיין דיין, כ'האב נישט חתונה געהאט מיטן באבובער רב'ס טאכטער, ברוך השם אז נישט, ווייל היינט זעהט מען די אלע רעבישע קינדער זענען שוין געווען מאלעסטעד, נישט חלילה איך זאג עפעס אויפן באבובער רב'ס קינדער, איך זאג נאר סתם אזוי, ס'אלץ חזירים, נאר איך האב אבער איין מעלה, כ'האב טאקע נישט די אלע גרויסע קרעדענטשעלס וואס עטס האטס, כ'האב אבער איין מעלה, איך בין ליידער עוסק אין דעם טינופת, שוין באלד צוואנציג יאר און כ'קען יעדן גימיק און כ'קען יעדן שייגעץ שטיק און כ'ווייס וויאזוי מ'כאפט אריין א אינגערמאן און וויאזוי מ'כאפט אים צוריק צו אידישקייט. און טרייטס אויסצוהערן, איט'ל דא יו גוד, טראסט מי. איינער קאלט מיך אפ און ער זאגט מיר, דו ווייסט וואס כ'גלייך נישט דיין האטליין, ווייל דו נעמסט אריין די רבנים יעדע וואך, דו זאגסט ימח שמו, דו שעלטסט צוזאם, זיי זענען אזוי טמא מטומא זענען מטמא דיין האטליין און דאס איז וואס די רבנים זענען ברוגז לאז זיי ארויס איגנאריר זיי זאג איך ווייס איך וועל דיר זאגן ווען זיי וואלטן נישט געווען די וואס זענען גורם די אלע סעקשועל אביוז אין די קאמיוניטי וואלט איך זיי ארויסגעלאזט אבער איך מוז דאך זאגן פארן עולם מיט וועם מען שלאגט זיך. יעצט כ'האב אויך באקומען א אינפארמאציע אז אין גיבערס זיי נעמען ערענסט דאס וואס איך זאג אז מ'האט געבויעט א גרויסע מקווה אלע חזירים קומען דארטן די בחורים האבן זיך באקלאגט ס'קומען טאקע חזירים זיי פארקן דארט איך הער זאגן מ'הייסט יעדן זאל זיך גיין ווייטער דער וואס עפעניו דארט און אין די זעלבע צייט הער איך זאגן א מוראדיגע זאך אז מ'האט אריינגעלייגט יעצט נאך ווידיאוס אין אלע עקן און זיי זאגן אלע די קרעדיט נחום ראזענבערג ברוך השם. יעצט אמאל פלעגן מיר אונז טענה'ן אויף ר' משה פיינשטיין ס'נישט קיין היימישער ס'פול מיט זנות זיינע ספרים זענען פול און דער האט גערעיפט אשת איש דער יענער איך האב זיי אלץ געזאגט ווארטס עטס עט זעהן אין סאטמאר עט אויך אזוי זיין ר' חזקל רוט האט איבערגענומען בעיסיקלי ר' משה'ס ספרים דארט איז אויך פול מיט ממזרים און מיט דעם און מיט יענעם און דאס מוז מען אויכעט קענען לערנען מען מוז וויסן וויאזוי מען באהענדלט עס למשל ס'געווען א בחור ער האט געדארפט גיין חתונה האבן און די מאמע איז צוגעגאנגען צו ר' משה און זי האט אים געזאגט, רבי, פאר די חופה כ'מוז מיט אייך רעדן, איר דארפט זיין מסדר קידושין ביי מיין זון, יא, כ'וויל אייך זאגן אז כ'האב מיך נישט געקענט אמאל צוריקהאלטן מיט מיין תאווה און כ'האב געזינדיגט מיט א שכן און דאס איז דאס קינד, דאס קינד איז א ממזר. און ר' משה הערט איר אויס און זאגט, זאג מיר נאכאמאל, וואס איז געווען, ס'הייסט. און דו האסט געוואוינט געווענטליך מיט דיין מאן, נאר ס'האט דיך אמאל אנגעכאפט א תאווה און פון דעם ביסטו שוואנגער געווארן. פיין, האט ר' משה געזאגט, זייער פיין, און ער זאגט נאך, או, הודי ושמח ויורה יהודה, און ער איז געגאנגען אונטער די חופה. בקיצור, אויפן וועג גייענדיג פרעגט מען אים, וואס איז דאס? וואס איז מיט איר עדות? זאגט ער, לא מפיה אנו חיים, דאס איז א לשון הגמרא. זעט אויס ר' משה האט געקענט גמרא, אונז מוז מיר זיי נישט גלייבן. נאך די חופה קומט זי, זי וויל רעדן מיטן רב נאכאמאל, און זי האט אזוי געוויינט, זי האט געזאגט רב לעבן, איך וויל זאלסט וויסן, איך האב נישט ליב געהאט די כלה וואס מיין זון האט זיך אויסגעוועלט, זי האט מיר נישט אפגעגעבן גענוג כבוד, האב איך געוואלט צושטערן דעם שידוך, באט איי וואנט טו עסק יו סאמטינג ראביי, האו דיד יו נאו דעט איים לייאינג? האו דיד יו נאו דעט? האט ער געזאגט, איך האב נישט געוואוסט. געזאגט, כ'לערן די גמרא, אין די גמרא שטייט אז דו ביסט נישט באגלייבט, איז על כל פנים, די אלע זאכן וואס איז דעמאלטס געווען, די אלע חזר'ישע זאכן, מיט א פעסטן מורה הוראה ווי ר' משה, דאס האמער אונז היינט אויכעט, און האמער נאך אפאר, ר' חזקל האט אויך ברייטע פלייצעס, און כדומה און כדומה. סא אונז האמער א פראבלעם אז ר' משה האט געהאט חזר'ישע תשובות, ר' חזקל האט שוין אויכעט היינט, און דאס איז שוין פון אונזער דזשענערעישאן, און היינט איז דא נאך אסאך ארגער אויכעט. געקענט קומען א מענטש א שוואגער און געוואוינט מיט א ניס און איטס אימפרעגנענטעד, שטעל דיר פאר וואו מ'האלט מיר שוין, מ'האלט מיר דא ממש איטס אנבעליוועבל, ער האט זיך אנגעשוואנגערט. אין באבוב אין בית מדרש קומט אויך אריין איינער דאווענען, א חזר א מניוול, און מען האט אפראוטשט דעם דיין מען זאל אים ארויסווארפן פון בית מדרש, האט ער געזאגט מען קען נישט, ווייל דאס בית מדרש איז א פאבליק פלאץ. און וויפיל ס'איז דא, און מען נעמט דאס גראד, מען מאכט אן אבארשן. אונז לעבן מיר היינט אזוי חזיר'יש אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. נאר אונז האבן רבנים וואס זיי זענען די פני הדור, זיי זענען דאך אפילו קיין פני הכלב זענען זיי נישט. א דאג איז מער געטריי פארן בעלעבאס וויפיל א רב איז געטריי פארן אייבערשטן און פאר זיין תורה. יעצט אין קינגס קאונטי האספיטל איז דא א גוי, נישט קיין איד, א עקסרעי טעקנישן, האט געטשעפעט מיט אפאר פרויען, ער'ט זיי סעקשועלי אביוזד. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן סאטמאר לאט נישט די מיידלעך זאלן זיך לערנען קיין פאך, זיי האבן באקומען זיבן מיליאן דאלער אין פעדערל גרענטס פאר סעקענדערי עדיוקעישן, די גאווערמענט גייט עס וויסן, מיסטער מוסר וועט זיי דאס אלעס איבערגעבן, דער מוסד, דער יא עץ עץ עטס נאך אסאך ליידן פאר די אלע שייגעץ שטיק ביקאוז דיז יערס וואס מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט זענען פאריבער, יעצט איינער האט ארויסגענומען פון אן ארקייוו ס'איז געשטאנען דארט א צעטל אז איך גיי איבערגעבן א שיעור, אין פרקי אבות אין בית מדרש דחסידי באבוב עיטי סעווען עגערטאן ראוד. איינער'ט ארויסגענומען פון די ארקייווס, און דאס איז זייער אן אלט צעטל, עס איז אלט מסתם צען יאר זיכער, דאס נאך ווען פייביש האט געהאט דעם מוסד, ווייל איך רעד דא וועגן לענין המוסדות בארדיטשוב אין אוקריינע, אבער איינער שרייבט דא אזוי, באבוב, לאנדאן, האוסט סא ראביי אין חיירם, איי געס איף איי ליוו אנאדער טען יערס אהן וויל ספיק אין ראדני און זאלי וויל ספיק אין הופער, הכל הבל, פאף אוט וויט. טיים, דאס אלעס וואס ס'גייט זיין, דאס אלעס שטותים מיט נארישקייטן. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא א פיקטשער ווי תולדות אהרן בחורים גייען שווימען, זיי גייען שווימען ממש אזוי ווי דער חזון איש איז געגאנגען, דערציילט א תלמיד פון חזון איש, זיי גייען מיט די לאנגע אונטערהעמעדער, מיט די לאנגע גאטשעס, מיט רבינו תם גאטשעס, און מיטן קאפל, אזוי דארף מען גיין שווימען, מ'קילט זיך אפ אין וואסער, ס'איז ממש א נחת צו קוקן אויף דעם פיקטשער. זענען אלע אנגעטון, דארפט זיך נישט זארגן, דאונט געט היי. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א שליח חבד, ער הייסט שמעון גארעליק, אין נהריה, און מ'זעהט, ס'איז א מורא'דיגע פיקטשער, מ'זעהט, מ'האט אריינגעשטעלט איבעראל באהאלטענע קעמערעס, זעהט מען ווי ער קישט אן אשת איש, ער קומט אריין, ער איז דערשראקן, ער רוקט אוועק די בענקלעך און ער קישט אן אשת איש. פיקטשער איז שוין אן אלטע פיקטשער, אבער יעצט איז א מורא'דיגע זאך אז ער איז ווייטער געבליבן רב חבד, כ'דארף דאס אייך אויסטרעיטענען. יעצט אהרן האט אויסגעלערנט די אהרן'ס תלמוד תורה מען זאל ווארפן אייער, עס איז געווען דארטן א, מען האט געמאכט אזוי ווי עס איז ביבי נתניהו'ס קאר און מען ווארפט אייער, קודם האב איך געוואלט זאגן אז אפילו צו כשר'ן א מקווה זאגט דער ערוגת הבושם טאר מען נישט נוצן קיין וויין וואס מען קען טרינקען וועגן איבוד אוכלים, עטס ווייסט ווי הארב דאס איז איבוד אוכלים? ווער האט געגעבן א רעכט צו ווארפן די אייער? אונז האבן הונדערטער משפחות וואס האבן נישט קיין געלט צו קויפן אייער פאר די קינדער. וואסערא נאנסענס איז דאס? נאכדעם וויל איך, עס האט זיך נישט געטאן מיט קיין קול, אבער ס'איז דא ווי די אראבער לערנען אויס יונגע קינדער זאלן זיין דזשיהאדס, די אייסעס מיט די אנדערע אלע, יעדער לערנט אויס. כ'וויל אייך זאגן אז ס'איז יעצט געווען א יונגל וואס איז נאך קוים צוועלף דרייצן יאר און ער דער אייגענע טאטע האט אים געשיקט מיט א באמבע און ער איז אריינגעגאנגען צו א חתונה און ס'האט אפגעהארגעט פערציג פופציג מענטשן איך וויל אייך פרעגן דעם אמת ווען איר קוקט אן א פיקטשער וויאזוי מ'לערנט אויס די אייסעס קינדער איז עס נישט פונקט אזוי געמיין ווי מ'האט גענומען דא קינדער און מ'האט זיי אויסגעלערנט צו ווארפן אייער? היינט האט מען געווארפן אייער אויף א קאר, מארגן וועט מען עס ווארפן פארן ראש ישיבה און איבערמארגן פאר אהרנ'ן. דאס איז וואס ער פארשטייט נישט. ברי הענדלער האט מסביר געווען פארן סיגוטער, זיי ווילן שלאגן, דו טארסט זיי נישט אויסלערנען, דו מוזט זיי איינהאלטן, טאמער פארלירסטו זיי גייען זיי דיך ארויספירן, און דאס האט דער ליובאוויטשער רבי אויך געזאגט. דער ראש ישיבה וואס ער קוקט דאס צו און ער לאזט צו אז מען זאל דאס טון, וועט מען אים נאכאמאל ארויסטראגן. יעצט, ער האט עס געזאגט אויפן דברי יואל, און דברי יואל. מען האט אים נאך נישט ארויסגעטראגן, ס'האט נישט געהאלטן דארט, אבער די שווארצע האבן שוין פארפירט אין זיינע צייטן, די שווארצע מיין איך מיילעך שווארץ וכדלעיל אבער דעם סיגוט'ער האט מען ארויסגעפירט, ער איז געזעסן ביים טיש, דער האט געזינגען דעם זמירות, דער יענעם זמירות, און ער שרייט צו אהרן ער קאנטראלירט די חברה, זאגט ער איך קען נישט, האט ער זיך אויפגעהויבן און ער איז ארויס אינמיטן שלש סעודות. עטס האט אויסגעלערנט צו ווארפן אייער, ס'עט מען נאכאמאל ווארפן אויף ענק די אייער. קומען ליפא פרידמאן זכרונו לברכה. מען זאל נישט גיין אויף סעווענט עוועניו, די עיר דארט איז נישט אנגעגרייט פארן פריים מיניסטער, דו שוטה וואס דו ביסט, דעס הייסט קנאות? דעס הייסט מען זאל מודיע זיין פאר די אומות? האט אזוי אפגעלערנט פאלש דעם רעבן, אז איך ווייס נישט ווי א מענטש מיט גראדן מיט א גראדן שכל קען אזוי אפלערנען א רעבן. יעצט באבובער דיין, כ'האב אייך געוואלט פרעגן נאך א זאך. די וואסער וואס קומט אריין אין די מקווה נאכדעם וואס ס'גייט דורך דעם פילטער, ביי אייך ביי די מענער מקווה, יעצט איך בין נישט דארט געווען נאר די אינגעלייט קאלן מיך אפ אז ס'גייט אריין און נאכדעם איז גייט נישט א המשכה על גבי קרקע, ס'קומט ארויס פון א גראבן PVC פייפ וואס מ'זעהט אן עלבאו, ס'קומט ארויס פון די וואנט און פון דארט קומט ארויס דאס וואסער. יעצט אן עלבאו איז נישט כשר ווייל אן עלבאו איז א כלי, אפילו ס'שטייט יעצט אויף אזא אופן ווי ס'איז נישט מקבל, אבער וויבאלד מ'קען עס א דריי טאן אביסל איז ווערט דאך עס א געהעריגע בית קיבול. און אויכעט די אנדערע מקווה דארט ווי דאס פרישע וואסער קומט אריין און וואס ס'איז יא דא המשכה על גבי קרקע איז צום סוף נאך ביי די המשכה ענדיגט זיך עס ווידער מיט א פייפ און ווען די פייפ זאל האבן חקיקות פסל'סטו ווידער דאס וואסער. ס'איז אויכעט דא אין די פייפ א טראפ גלו. טאמער מאכט עס א עיכוב מים כלשהו האסטו א פראבלעם נאכאמאל, ווייל דעמאלטס ווערט עס א כלי. און טאמער דארף איך נאך אננעמען די חומרא פון דעם כסף משנה אז די גאנצע צינור ווערט א כלי, האסטו א געהעריגע כלי נאכאמאל. און דעמאלטס דארף מען שוין וויסן וויאזוי די מציאות איז אז ס'איז געווארן אנגעקלעבט, צו ס'איז געווען במחובר צו בתלוש, חקקו ולבסוף קבעו איז פסול, און קבעו ולבסוף חקקו איז כשר. יעצט הגם א פייפ איז כשר לויטן מחבר, נישט לויטן רמא, לויטן רמא דארף זיין דווקא קרקע ראוי לבלוע, אבער לאמיר זאגן לויט מחבר ס'איז כשר, לאמיר זאגן אונז זעמער אלע ספרדים, פרענקען, וויל איך אבער עפעס זאגן, איר ווייסט אז יעדע פייפ היינט אז איר'ט גוט אריינקוקן און איר'ט אריינלייגן די הענט העט איר זען אז ס'האט אין זיך חקיקות, א אייזערנע פייפ טאר מען נישט נוצן, ווייל ס'איז מתכות, און אויב ס'גייט נישט נאכדעם בהמשכה איז עס אן ערנסטע פראבלעם, אבער די אינטערעסאנט די אלע מתכות פייפס זענען אזוי גראד אינעווענדיג, אנבעליוועבל, די אלע פי ווי סי זענען זייער שוואך, ס'האט אין זיך גרואווס די גאנצע צייט, אזאלעכע קריצען ווען מ'גיסט עס, סאו וואס איז געשעהן מיט די המשכה? פארוואס איז עס נישט אויף קרקע ראוי לבלוע? און דאס איז א מורא'דיגע פארברעך, זאלט וויסן א המשכה איז מציל א מקווה, סאו אסאך מאל איך טרעף. זייער שוואכע צינורות, אסאך זאכן זייער שוואך, אז ס'איז דא המשכה איז אויף די טבילה שעברי בין איך ווי מ'זאגט נישט אזוי באזארגט, אבער אז איר האט נישט נאכדעם קיין המשכה, אזוי הער איך, איך בין נישט דארט געווען, כ'מיין איך בין יא אמאל דארט געווען, האב איך אמאל אפילו געבעטן איר זאלט מיך לאזן באקוקן די כלים מקווה, האט איר געזאגט ס'פעלט נישט אויס, פון וואנען ווייסט איר אז ס'פעלט נישט אויס, ווער האט אייך דאס געזאגט, סא כ'וויל אייך זאגן נאכאמאל, הער דיין, איים נאט גאנע גאו פאר דיס גארבידזש, איך נעם נישט קיין אביוז פון קיינעם, און אפילו נישט פון אייך אויך. אויך נישט, און אפילו נישט פון גרעסערע פון אייך. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן פאר באבוב, איר האטס דאך דעם דיין, ראביי חיים טויבער. בקיצור, ס'איז געווען א מעשה אזוי, א הין מיט א האן, די מעשה הייבט זיך אן, דאס איז געווען אין מארטש עלעווען, יער טו טאוזענט, יעצט איז טו טאוזענט סיקסטין, איז עס זעכצן יאר אלט די מעשה. ס'איז געווען איינער א באבוב'ער יונגערמאן, א מחבר פון א ספר אויף מסכת יבמות, וואס ער הייסט.

האבן געקליערט דעם באבובער שייגעץ ראביי סאלאמאן האפנער אוו עני ראנג דואינג. און די ניו יארק פאוסט האט באקומען א טעיפ און מען הערט דארטן ווי דער באבובער דיין זאגט אז דער האפנער ראביי האפנער איז עז קלין עז א וויסל. יעצט ווען מען האט געפרעגט דעם באבובער דיין וואס איז דער פסק מחייב די עדות וכדומה, האט ער געזאגט, קיינער גייט נישט קומען פאראויס, קיינער גייט גארנישט זאגן. אזוי האבן די רבנים דערשטיקט מענטשן. מען הערט אויכעט ווי ער זאגט אויפן טעיפ אז דער פסק גייט האבן א מורא'דיגן אימפעקט אויפן דיסטריקט אטוירני און אויף די דיסטריקט אטוירני'ס גרענד דזשורי. הא הא.

היינט גייט יעדער מיט טעיפס. יעצט די פאוסט שרייבט ווייטער. יעצט ס'דא אזאלעכע אין די אידישע קאמיוניטי וואס זיי קוקן דאס אן פאר פייער קעגן טשארלס היינס וואס ער האט געטשארדזשט א ראביי קעגן וויטנעס טעמפערינג ס'איז דעמאלטס ווען ס'איז געווען די פרשה פון בעריש פרייליך. אבער למעשה דעמאלטס איז דאך נאך געווען א הפקר וועלט. יעצט ס'דא איינער א לויער וואס האט געפרעגט פון די רבנים אז זיי ווילן וויסן די עווידענס, האט זיך אנגערופן ר' דוד פיינשטיין אז איי עם נאט עט ליבערטי טו טאלק אבאוט דיס. לויט ווי כ'האב געהערט זאגן איז דא צוויי ברידער האפנער. יעצט, דער מיט וועם ס'איז געווען די מעשה האט זיך געדרייט אין באבוב פארטי עיט. למעשה ווען ס'איז ארויסגעקומען, ווען ס'האט געסורפעסט די מעשה, האט ער זיך אויפגעהויבן און ער איז אוועקגעגאנגען אויף קרעטשין. פארוואס? ווייל דער היינטיגער רב האט נישט מיטגעהאלטן מיט אים, ער האט געהאלטן דעיר דואינג ראנג ענד נאט דואינג די פראפער טינג, האט ער זיך צוקריגט איז ער געגאנגען אויף קרעטשין, יעצט למעשה באבובער דיין איך וויל אייך פרעגן, יעצט וואס האט איר געטון, איר האט געשאסן מיט איין קויל צוויי פייגל, איר האט פארלוירן סיי האפנער און איר האט פארלוירן דעם טאטן פון וויקטעם, סאו יו לאסט עווריטינג. ניק. די גאנצע משפחה ארום און ארום. אבער כ'האב געוואלט וויסען באבובער דיין איר פארשטייט יעצט פארוואס ס'איז געווען א הפקר וועלט ביז אניסט? איר הייבט אן צו פארשטיין פארוואס? ווייל אז ס'איז דא אזא קארופטירטער דיין וואס ער קען טוהן אזא מין שייגעץ שטיק, דעמאלטס איז צרות. וועגן דעם זעהט באבוב אזוי אויס. מיט אזא דיין זעהט א קהילה אזוי אויס. יעצט אז דו ווילסט וויסן עסטו זעהן וויאזוי זאכן ארבעטן, אין די מקווה איז אויך געווען פֿינף דיינים, און ס'איז אזוי אמת געווען אז ער האט נישט געטאטשט, פונקט אזוי אמת ווי ס'איז געווען אז די מקווה איז געווען כשר. יעצט איך הער זאגן, איך בין נישט זיכער, איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַסיק דיסקלעימערס אז מ'האט. מ'האט אים איינגעזעצט פרייטאג. פרייטאג, און דער דיין איז געפארן פרייטאג צונאכטס אים ארויסצונעמען. יעצט דער עיקר איז אבער מיטן עירוב טאר מען נישט טראגן. דער דיין פסק'נט אז מען דארף אהיימברענגען פרייטאג צונאכטס א קינד, זאל מען נעמען א גוי מיט א קאר סערוויס און נישט שטופן א קערידזש אין בארא פארק. פארוואס? ווייל מיטן עירוב טאר מען נישט טראגן. דער פסק איז אזוי ריכטיג ווי מען האט געמעגט דעם האפנער באפרייען. איז זענט איר א מחלל שבת, איר האט א דין ווי א מחלל שבת, און איר טארט נישט, אייער וויין איז יין נסך, און איר טארט נישט פסק'ענען קיין שאלות, און איר דארפט ריטייערן פון אייערע אלע אומווערדיגע דרכים וואס איר האט געפירט ביז יעצט. און איך וויל ענק פארציילן א מעשה, איך האב געהערט פון קלויזנבארגער רב א מורא'דיגע מעשה, קלויזנבארגער רב האט אמאל געזאגט ביי זיין חומש רשי פארלערנען, זאגט ער אז א רב וואס האט געגעסן טריפות אין לאגער טאר נישט פסק'נען ווייל ער קען נישט האבן א דעת אמת, ער קען נישט, האט קלויזנבארגער רב אמאל געזאגט אויף זיך, איך האב קיינמאל נישט געגעסן טריפות, א חוץ איין מאל איז געווען ווען איך האב שוין געשפירט ממש ממש קלות, איך האב שוין געשפירט איך גיי שטארבן, האב איך געטרינקען א ווארעמע קאווע וואס האט געהאט אין זיך חלב עכו"ם, חוץ פון דעם האב איך קיינמאל נישט געגעסן טרייפות אין לאגער, אזוי האט קלויזנבערג רב געזאגט, ממילא ער האט געמעגט פסק'ענען. איז די זעלבע וויל איך דיר זאגן, דיין לעבן, אויב ס'איז אמת אז דו ביסט געגאנגען מציל זיין אום שבת דעם האפנער, האסטו מחלל שבת געווען בפרהסיא, און נישט נאר האסטו נישט געטון א מצוה, נאר האסט געטון א חילול שבת, דו טארסט נישט פסק'ענען גארנישט, נישט נאר עניני שבת, דו קענסט נישט האבן קיין סייעתא דשמיא. דו ביסט א מחלל שבת. יעצט זענען געגאנגען זיי האבן מיך אפגעקאלט, האט אפגעקאלט מיין אפיס פונעם רב'ס שטוב אז ניין ער האט נישט געזאגט און אז ער האט און יא געמיינט און ער האט נישט געמיינט, ליסען די גארבידזש מוז זיך ענדיגן, ער האט געזאגט ווייל בחורים האבן מיך אפגעקאלט און אנדערע האבן מיר אויך געזאגט וואס זענען דארט געווען, יעצט איך וואלט מיר אויכעט מסביר געווען פון רב'ס שטוב אז דו ווייסט נישט וואסערא לחץ די סאטמארע שקצים האבן געלייגט מען זאל דיך. נישט אריינלאזן אין שול און מען זאל נישט און אהער מיט אהין, און אונז האמיר אלעס דורכגעגאנגען, מען האט מיר נישט געלאזט, מען האט מיר געזאגט מען פארשעמט נישט קיין מענטש. יא, איך דאנק ענק מורא'דיג פאר דעם, נאר איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, ווען איך בין אריין אין די מלחמה, איך קען די סאטמארע גענגסטערס קען איך זייער גוט, נישט פון היינט, אונז זעמיר געווען יונגלעך וואס אונז האמיר געזען ווי דעם רעבינ'ס טאכטער איז אראפגעפלויגן אלע סטעפס, אליה דוד טירנאר האט זי אראפגעפושט אלע סטעפס, ווער ס'קען אביסל מסכת סנהדרין ווייסט אז איינער וואס איז מחיוב סקילה, שטעלט מען אים ארויף. שני קומות איש אזוי הויעך ווי צוויי מענטשן, אזויפיל וויפיל די סטופ איז ארויפצוגיין, ס'איז אויפן צווייטן שטאק, און מען געט אים א שטופ פון די בעק ער זאל זיך איבערקערן, אזוי האט מען געטון מיטן רעבינ'ס טאכטער, און איר וואס זי געהאט אויפן קאפ די קופקע געפלויגן ווי משוגע, ס'האבן מיר עס אלע געזען, די רבי געווען ארומגערינגעלט מיט אזאלכע לאו-לייפס אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, ס'איז געווען ממש רציחה, פארוואס? ווייל די מומע האט אזוי געוואלט, ווייל אוודאי איז א טאטע נענטער צו א טאכטער, און ספעשעלי ווען ס'איז נישט איבערגעבליבן גארנישט פון די קינדער, ווי ער איז מיט א מומע וואס האט אים נישט געברענגט קיין קינדער. בקיצור, סא מיט איר הרג'נען עט די מומע זיין צופרידן, וועט זי שוין געהאלפן ווערן מיט האבן קינדער. יעצט איך האב געוויסט ווען איך בין אריין אין די מלחמה אז איך גיי מיט רוצחים, איך האב דאס געוויסט. מענטשן האבן אפילו געזאגט מאך דיר ליגעל א גאן, האב איך געזאגט איך ברויך נישט, איך קען נישט צוקוקן ווי איך וועל הרג'נען א איד, סך הכל וואס וויל איך? מען זאל סעיפגארדן טשילדערן, און איך גיי הרג'נען א איד? איי איי, איך בין נישט צו דעם געמאכט. אז זיי מיך הרג'ענען וועלן זיי מיך הרג'ענען דעטס איט, כ'האב געוויסט אז זיי גייען אפרעדן שידוכים, כ'האב געוויסט אז זיי גייען נישט לאזן אז איך זאל קומען צו מיינע קינדער'ס שמחות, ס'האט שוין געהאלטן דארטן, איך האב דאס געוויסט, ס'איז דא א איד יעצט אין ארץ ישראל, ער וויל זייער שטארק מיין זון, אבער ער וויל איין זאך, דער טאטע זאל נישט קומען צו די חתונה, ווייל ער זוכט זיך נישט בזיונות.

אז א כלה גייט אונטער די חופה און זי ווייסט איר שווער נאכנישט איר צוקונפטידיגע שווער איז נישט אנגעקומען די גאנצע שטאט ותהום כל העיר. טא איך ווייס וואס דאס מיינט, די סוף איז געווען אז דער איד האט נישט געוואלט קומען ער האט געוואלט צופיקסן זיין ווייב און ער האט צוגעפיקסט זיינע קינדער דעטס אלל הי דיד, סאו האב איך געזאגט איך בין מסכים איך דארף נישט קומען איך האב נאר איין פראבלעם איך האלט נישט ביים באצאלן אלעס אויך נישט. אז דו ביסט א קורעידזשעס גיי און ביסט ביזי מיט די עדה החרדית און מיט די חרמות מיט די אלע זאכן, זיי קורעידזש גיי נאך געלט און באצאל אלעס אויך. סא איך האב געוויסט מיט וועם איך הייב אן. יעצט כ'וויל ענק עפעס זאגן. כ'האב אמאל געהערט א תורה פונעם רבי חיים מאיר'ל פונעם אמרי חיים האט ער געזאגט אזוי, א מענטש דארף האבן מידת השתוות, השתוות מיינט ס'זאל ביינעם זיין גלייך צו מ'גייט, פאראויס און מ'טאנצט פאר דער רבי זאל ביי בע בע און פירן אונז אקעגן, אדער צו מ'גייט מ'שרייט אים נאך שייגעץ, מנוול, מידת השתוות. ווען איך האב עס דעמאלטס געהערט בין איך געווען א יונגער בחור, איך בין געווען אלט זעכצן, זיבעצן צו פופצן, איך פארגעדענק, איך ווייס אפילו נישט וועלכע יארן ער האט עס געזאגט די תורה, האב איך געקלערט, יו נאו, דיס ראביי איז אוט אוו היז מיינד, משוגע, ווי קען דאס זיין? ווי קען א מענטש האבן מידת השתוות? ס'זאל ביי אים נישט זיין קיין חילוק צו מ'שרייט אים נאך שייגעץ צו גיי ארויס פון שול צו ווען מ'זאגט אים זאלסט לעבן ביז הונדערט און צוואַנציק. למעשה היינט, אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה, היינט בין איך אין די בחינה פון מידת השתוות, דו זאגסט מיר אוי מענטשן דו העלפסט אזוי פאר די עפעס א ביג דיעל, דו זאגסט אוי גיי ארויס ביסט א שייגעץ ביסט א מנוול, איי דאנט קעיר עני מאר, ס'שטייט משלשלים בממון ואין משלשלים במלקות, אזוי זאגט דאס הייסט, ס'טייטש אזוי. אז פינף מענטשן קומען זאגן אז דער מענטש איז שולדיג פאר יענעם הונדערט טויזנט דאלער, און נאכדעם כאפט מען אז זיי זענען עדים זוממין, יעצט וואס טוט מען דא? דארף יעדער באצאלן אינאיינעם הונדערט טויזנט? צו יעדער דארף עקסטער באצאלן הונדערט טויזנט? זאגט די משנה משלשלים בממון, יעדער באצאלט א דריטל, א דריטל הייסט ווייל דארטן רעדט די משנה אז ס'איז געווען דריי עדות. יעדער באצאלט א דריטל. אין משלשלין במלקות, אז ס'קומען פינף מענטשן און זיי זאגן אז דער מענטש האט דאס און דאס געטון, און ס'קומט זיך מלקות, און נאכדעם האט מען אויסגעפונען אז ס'איז עדים זוממין, געט מען נישט א דריטל און א דריטל און א דריטל, מען געט נישט דרייצן און דרייצן און דרייצן, נאר מען געט יעדן די גאנצע נײַן און דרײַסיק, פארוואס? ווייל ס'שטייט כאשר זמם, און זיי האבן אים געוואלט געבן נײַן און דרײַסיק יעדער איינער.

קיינער העט נישט פילן דעם כאשר זמם. דער אַכט און דרײַסיקסטער שמיץ טוט מער וויי ווי דער זיבן און דרײַסיקסטער און דער נײַן און דרײַסיקסטער טוט מער וויי ווי דער אַכט און דרײַסיקסטער. מוז יעדער איינער פילן וואס ער האט געוואלט פאר יענעם טון. אז גייט אמאל דאס ווארט אויף א פארווייטאגן אחור איז שוין שווער צו שמייסן. ס'איז שוין נישט קיין חילוק פֿינף, צען, צוואַנציק, איט דאזענט מעיק עני ביג דיפרענס עניוועי. אין מיר האט מען שוין אזויפיל אריינגעשטויסן אז איך קען נישט אפילו נאך ארויסנעמען די בוטס פון פאר פינף יאר צוריק, יעדער האט איבערגעלאזט דארטן פרינטס פון זיינע בוטס. יעדער ראצדיגער יונגל יארן מיר נאכגעלאפן אין די גאס, דער יצחק שטערן איז ארומגעלאפן אז מ'זאל מ'זאל אונטערברענגען. ס'איז שוין איך האב שוין באמת מידות השתוות, ס'איז שוין נישט קיין גרויסער חילוק צו דו געסט מיר א קאמפלימענט צו נישט. סאו וואס איך וויל ארויסברענגען איז, איך האב מורא'דיג הנאה אז באבוב האט זיך געשטעלט אהער, זיי האבן געזאגט פאר די סיקריקים אז אונז האמיר מיט ענק גארנישט, דער איד איז א בעל שמחה אונז זאמיר אים לאזן מאכן א שמחה, אבער דאס מיינט נישט אז מען העט יעצט דזשעפערדייזן די מלחמה פון מיר, יעצט קענסטו עס נישט דזשעפערדייזן, איך טענה צו ענק איין זאך, נישט דאס גייט אפשטעלן אונזער מלחמה, עטס ווילטס אפשטעלן די מלחמה? איך זאג ענק זייער פשוט וויאזוי. זאגטס מיר, מ'האט געעפענט אן אפיס, און נישט די רעגולער מנהל, רעגולער מנהל איז גארנישט ווערט, ער האט אויסמעקן די טעיפס, נאר דארטן ברענגט מען אריין די ווידיאוס וואס די גאווערמענט געט, קיינער האט נישט קיין שליסל, נאר איין מענטש, וואס אים וועט מען קענען סוען, טאמער ער האט עס אויסמעקן, און אפילו דעם רעבינ'ס אן אייניקל איז אינוואלווד, איי דאונט קעיר, און אפילו אן אור אייניקל, און אין דעם אפיס זאל מען קענען רעדן צו א מענטש, און זאגן, איינער לויפט מיר נאך, כ'האב די וואך אליינס געהאט עטליכע טעלעפאן קאלס. וואס זאגן מיר, אין עפעס א ישיבה, איינס איז דא, איינס איז אין מאנסי, אז ס'איז דא א מנהל וואס ער לויפט זיי נאך? זיי זאגן ער איז געקומען פון ארץ ישראל, ער האט דארט אויך אנגע'חזר'ט, ווייל די קינדער ווייסן גראד, אה, דער איז די מנהל, דער איז א טאטשער. און זיי האבן נישט צו וועם צו רעדן. און וואס קען איך טון יעצט צו דעם טעלעפאן קאל? איך קאל אפ די ישיבה, לייקענען זיי דאך גראד. סא, ס'וועט נעמען אן ענדע אויך, מ'וועט זיי אויך אמאל כאפן. אבער מ'מוז וויסן, ס'מוז זיין סעיפטי, א קינד זאל פילן רילעקסד, דער טאטע זאל זאגן, ווייסט, אויב איינער כאפט דיר אן דעם פופיק, דעם. פיניס, אדער איינער וויל דיך שטופן אין תחת, אדער איינער זעצט דיך ארויף, אויף זיך, אדער א מלמד, אדער א בחור, אדער א עלטערער, אדער א יונגערער, אדער הועווער איט איז, זאלסטו וויסן דא איז דא א מענטש ספעשל פאר דעם און דארפסט דיך נישט שעמען און דארפסט אים זאגן וואט העפענד. דעמאלטס אז עטס וועטס דעיס טוהן וואס עווענטשעלי וועט עס יעדער טוהן, עווענטשעלי איטס גאנע בי אין די ווארקס ביקאוז אונז ארבעט מיר אויף דעם. איך וויל אייך עפעס זאגן, מיין ארבעט דערקענט מען נישט יעדן טאג ביקאוז נישט יעדן טאג איז דא נייעס. ס'נעמט יארן, ס'האט גענומען יארן ביז דער עולם האט דערקענט וואס איך וויל בכלל. די וואס זענען מיט מיר און זענען מיינע פרענדס היינט, זעען דאס ס'איז געווען א סוקסעס סטארי. איט טאק א לאט אוו יערס, און אפילו היינט איז נאך דא מענטשן וואס זענען אין דענייעל. איך ארבעט יעצט אויף א מורא'דיגע זאך אז מ'זאל צושפארן אלע מקוואות. ס'זאל נישט זיין א מקווה, א מקווה זאלן זיי קלעסיפייען אלס א געי בעד, ס'איז געווען אמאל צייטן ווען ס'איז געווען געי בעדס אין גאנץ מאנהעטן, יעדע פיפטע גאס איז געווען א געי בעד, מ'איז אריינגעגאנגען דארט מיט זכרים, מ'האט געטון כל דבר אסור, עס איז געווען ליגעל. איין טאג איז געגאנגען עד קאטש, דער וואס איז געווען דער הויפט פון די געי וואס האט עס אריינגעברענגט אין ניו יארק, ער האט עס צוגעשפארט. האבן די צייטונגען געפרעגט פארוואס, זאגט ער כ'האב געליינט יעצט אז ניו יארק סיטי האט אויסגעגעבן פיר ביליאן דאלער צו טריעטן עידס פעישענטס, איים נאט העיר פאר דעט, און ער האט עס צוגעשפארט, אווער ענד אבאוו עוועריבאדי, ווען די פאליטישענס ווילן קענען זיי אראפשטעלן זייער פיס. סאו איך האלט אז א מקווה איז היינט א געי בעד, דעטס אלל איט איז, מען טוט דארטן כל דבר אסור און שוין, און די רבנים וועלן זאגן אז ס'איז גארנישט, איך ארבעט אויף דעם זייער שטארק, ווען דאס גייט מיר געלונגען זאלט איר וויסן דאס איז א מיילסטאון אין היסטערי, אזוי ווי ס'איז געלונגען פאר אונז אז מען זאל מאכן זיכער אז מען מוז לערנען. אין די ישיבות און אין די תלמוד תורה'ס, לימודי חול מיט ליבע, די צושפארן די מקווה'ס דאס איז נאך פאר אלעם, און איך ווייס האט מיר דערציילט א רב אז מ'האט אים אראפגערופן, מורא'דיג, ער זאגט מ'האט אים אראפגערופן און זיי האבן אויסגעפרעגט וועגן מיר א האלבע שעה, איז ראביי ראזענבערג א קאמפעטענט ראביי אדער נישט, יענער גראדע פון מיינע חסידים, זאגט ער פאר די גאווערמענט ליסען איט מעיקס נאו דיפערענס איף הי איז ארדעינד אר הי איז נאט. די מען נאוס וואט הי וואנטס ענד הי איז דואינג א פענאמענעל דזשאב ענד די קאמיוניטי איז סעיף, נאכדעם האבן זיי געזאגט פאר דעם רב אז זיי האבן אים אראפגערופן ווייל איך טענה מען מוז צושפארן אלע מקוואות און קלעסיפייען אלס א געי בעד און עז לאנג עז געי בעדס איז נישט פערמיטעד מוז מען עס צושפארן, לויפן ארום קינדער נאקעט, פוי מיט קישוי אבר'ס וואס דארט טוט זיך אפ, זיצן חברה אין די מקווה און זיצן אינדרויסן באקוקן יעדן, פוי! עניוועי. ווען דאס געלונגט, אוי וויי האב איך דורך געבראכן א גוטע זאך. עניוועיס, דער רב איז גראדע מיינס א חסיד, זאגט ער פאר די גאווערמענט ווען דו קענסט דאס ערלעדיגן דעמטס טוסטו א גרויסע זאך, נאכדעם זאגט ער ס'אבער דא רבנים וואס רעדן צאם אויף מיר כל דבר אסור, שרייט ער דעט דעט העז נאטינג טו דו וויט די פרייס אוו בינס אין טשיינע, דעיר נאט סעינג אז ס'איז נישט אמת, דעיר דזשאסט סעינג דעט די מען העז נאו קרעדענטשל. קיצער, און זיי הייבן עס אן צו פארשטיין, דער ווארקינג אן איט ווערי הארד, משה הערש קליין האב איך אראפגעברענגט, זיי האבן מיך אראפגערופן, און זיי האבן געזאגט אונז וויל מיר וויסן וואס דו ווייסט, און כ'האב אים כ'האב זיי געגעבן אלע אינפארמעישן, מען גייט יעדן חזיר ארויס רודפן פון שטאט, אונז וויל מיר עס נישט מער, און אין בעלזא, כ'האב אים דארטן אין תל אביב איז אויך געווען אן ארבעט וואס איך האב געארבעט פאר פיר יאר צוריק, עווענטשעלי גייט מען צושפארן אלע מקווה'ס, אונז ברויך מיר עס נישט האבן. פליישמאן דער וועלטס חזיר האט געזען אז ער קען נישט נאכלויפן קינדער האט ער אויך צוגעשפארט די מקווה, פרעג איך אים פארוואס האט ער צוגעשפארט די מענער מקווה, זאגט ער ווייל ס'ברענגט נישט קיין געלט, זאג איך אים יעצט האט עס אויפגעהערט צו ברענגען געלט, סאו צוריק קומען דא צו אונזער זאך, מיט דעם וואס דו זאגסט מיר אז דו האסט דיך מוסר נפש געווען אז דו האסט מיך יא געלאזט צו די שמחה צו נישט, באמת איך בין דיר מכיר טובה, נאר דו ווילסט עפעס וויסן, מיך וואלט עס נישט געארט. קיין הוא זה נישט, דא א מעשה פון ר' נתן, ער איז געקומען אויף זיין זוהן'ס חתונה אין עפעס א שטאט נעמעראוו, און מען האט אים נאכגעווארפן שטיינער, און ער איז נישט נאר נישט געווען אויף די חתונה, ער האט מורא געהאט פאר זיין לעבן, ער איז א גאנצע נאכט געשטאנען אין וואלד צווישן די ביימער, און האט געזאגט, הייליגער באשעפער דו ווייסט דעם אמת פארוואס מען רוידעפט מיך, ווייל איך גיי אויפן דרך האמת פונעם הייליגן ר' נחמן, א באקאנטע זאך, ער האט א גאנצע נאכט געטאנצט פאר שמחה, איך וואלט אויך געטאנצט פאר שמחה, איך האב באמת הנאה אז. עטס האטס עס צוגעשטעלט זייער גוט, אבער ווען נישט, עז לאנג עז די קינדער זענען העפי און זיי האבן חתונה געהאט, דעטס אלל דעט ריעלי קעירס. איך האב געליינט אמאל זייער א שיינע זאך, ווי א גרויסער ביליאנער שרייבט, אין פיפטי יערס פראם נאו, איט וויל מעיק נאו דיפערענס איף איי דראוו א קעדילעק אדער א ראלס רויס, די אנלי דיפערענס וואלד מעיק איף איי העוו א בילדינג אין מאנהעטען סעיאינג דיס איז א האספיטעל וויטש וואס דעדיקעיטעד ביי מי. און זעלבע ביי מיר אויכעט. אין צען יאר פון היינט וועט נישט מאכן א דיפרענס איך בין יא געווען ביי מיין זון'ס חתונה צו נישט געווען, צו יא געווען ביי מיין טאכטער'ס חתונה צו נישט געווען. יא, כ'האב געהאט יעצט אויכעט א שמחה, מחותן איז עלטער פון מיר, האט ער געזאגט ער וויל האבן סנדקאות אויכעט, דעם נאמען מיט סנדקאות, זאג איך אים קענסט עס נעמען, פרעגט ער וואס ביסטו אזוי ווילינג טו גיוו איט אפ, זאג איך אים פופצן מינוט נאך סנדקאות העט קיינער נישט וויסן ווער ס'איז געווען סנדק. עס קינד וועט זיין אפגעמל'ט ענד דעטס איט. טאמער וועלן זיך אונז אבער נעמען קריגן, עסטו פופצן יאר ארום נאך געדענקען די מלחמה. ווער ברויך עס האבן? הו נידס איט? פארשטייסט? ענד דיס איז די וועי טו טינק. איך האב נישט קיין פראבלעם מיט באבוב, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט סאטמאר, דער רשע יצחק שטערן האט מיך ארויסגעווארפן, ער באצאלט א פרייז, ער גייט יעצט ארום מיט די פראנצויזישע קינדער וואטשען צי ער וועט נאך זיי אויך רעיפן אזוי ווי ער טאטשט אונזערע קינדער. ער טאטשט די בחורים, שיבי קטן האט מיר פארציילט, און ער רעדט מניוולת. נאר גארנישט, איט טעיקס טיים, קיינער טוט נישט קיין שלעכטס פאר יענעם, אלעס טוט דער אייבישטער, דער אייבישטער פירט ווער ס'זאל דיר גוטס טון ווער ס'זאל דיר שלעכטס טון, און דאס האט נישט צו טון מיט קיינעם און נאר מיט דיר, דיין תיקון הנפש, דעטס אלל איט העז טו דא, סאו וויל איך ענק זאגן אז איר העט מיר זאגן אז איר פאררעכט די מצב, און איר העט מיר זאגן אז ס'איז דא א באפעל פונעם רב אז מ'זאל מער נישט אויסמעקן קיין ווידיאוס, און מ'זאל נישט מער פארן שבת ראטעווען פייער אפיר. שלמה, אויף ער, און ער זאל פארשטיין אז אונז וויל מיר א קלין האוז האבן, דעמאלטס איז אלעס פארראכטן, לייג איך מיר קיינמאל נישט ארויף באבוב, אוודאי מען מוז אבער ווייזן אז מען טוט אלעס קאנסטראקטיוו, און אז טאמער נישט אז ס'האלט נישט ביים פארעכטן דאס, דו האסט מיר געגעבן כבוד צו דו געסט מיר אומכבוד צו, ביי מיר עקזעקטלי די זעלבע, איך קען דיר זאגן, קיינמאל נישט פארשטאנען וואס דער אמרי חיים האט געזאגט אזוי גוט ווי היינט, איינער קאלט מיך אפ, אוי דו האסט מיך געראטעוועט, דו האסט, דו האסט, דו האסט, ווער, ביג דיעל, ס'מאכט שוין נישט ביי מיר אויס קיין סענס. ס'מאכט נישט ביי מיר מער צו ווייניגער. פארוואס, וואו פארוואס איז דאס טאקע אזוי? ווייל כ'האב עס נישט געטוהן פאר מיר, כ'האב עס נישט געטוהן לכבוד בית אבי, כ'האב עס נישט געטוהן לכבוד בית אמי, כ'האב עס געטוהן פארן הייליגן באשעפער מיט זיין תורה מיט די אידישע קינדער, ענד איף דעי אר סעיף דען איים העפי, און חלילה ווען זיי זענען נישט סעיף דעמאלטס איז עס א דיזעסטער, און דאס איז וואס כ'האב מסביר געווען ביי די גאנצע מלחמה וואס איך האב מיטן דיין, כ'האב מסביר געוען ביז יעצט. די רבנים וואס זענען ארויס קעגן מיר האבן געהאט א פתח חרטה אז וואס? אז הער אויס, עט די ענד אוו די דעי סוף כל סוף זיי האבן געמיינט אז איך וויל אומברענגען אידישקייט, מ'האט זיי אזוי פארקויפט, אזאלכע בהמות קענסטו אלעס פארקויפן. זלמן לייב טייטלבוים האט געזאגט אמאל א דרשה אז מחצית השקל מיינט גאר א גאנצער שקל, געפרעגט זעקס קשיות און גענפערט ס'מיינט גאר א גאנצער שקל, פארקויפט אז א פרה אדומה מיינט א שווארצע קו, פארקויפט אז. אז ברוך מרדכי לעבאוויטש איז דער צדיק, קאמארנער רבי, און נחום ראזנבערג ברענגט אונטער די קינדער. פיין, דאס איז געווען די סיסטעם, און דיס וואז אלל ראנג. אבער נאך דעם אלעמען וואס איר זעהט, נאך צען יאר וואס ס'האט זיך אפגעטוהן דא, און יעדער קומט ארויס מי טו מי טו מי טרי מי פאר, יעצט איז נישט געווען די צייט פאר דעם. איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, טו דו איט עט די טיים לייק דיס. איז אן אנבעליוועבל טיפשות. ס'איז אנבעליוועבל. די זעלבע סיקריק וואס זיי האבן אייך פארקויפט אז מ'טאר מיך נישט אריינלאזן אין בית מדרש ווען איך בין א בעל שמחה, די זעלבע האבן אייך פארקויפט אז איך ברענג אונטער דאס אידישקייט. נאר אז איר זעהט אז אזויפיל יארן וואס ס'איז אלץ פארגעגאנגען, איר ווייסט די אלע מעשות וואס איך ווייס ווייסט איר אויך, איר ווייסט נאך מער פון מיר, איז אז איר זעהט די אלע זאכן און איר גייט טאנצן מיט זיי, אין א צייט ווי יעצט, איז א שעים. אונז זאג מיר ביי יום כיפור ביי נעילה הייבט מען אן ביי די ערשטע ברכה הייבט מען אן ברוך אתה השם אלקינו ואלקי אבותינו און נאו הייבט מען אן צו זאגן יוצר זאגט מען אב ידעך מנוער אב מיינט אברהם אבינו ידעך ער האט דיך קענען געלערנט מנוער ווען ער איז יונג געווען. מדרשים חלוקים ער איז געווען אלט כ'ווייס. דריי יאר אדער מ"ח שנה הכיר את בוראו, ס'איז דא אסאך מדרשים אין דעם, באט וואטעווער איט איז, מנוער מיינט נישט אברהם אבינו איז געווען יונג, מנוער מיינט דער אייבערשטער איז געווען יונג, ביים אייבערשטן איז נישט דא קיין זקנה און קיין שיבה, דער אייבערשטער איז אייביג יונג, אבער מ'מיינט צו זאגן קיינער האט נישט געוואוסט דעמאלטס פונעם אייבערשטן, ס'איז געווען אפאר יחידים וואס האבן געוואוסט, ס'איז געווען חנוך, ס'איז געווען די ישיבה שם ועבר, אבער קיינער האט נישט געוואוסט. אברהם אבינו האט קענען געלערנט דעם אייבערשטן אין א צייט ווען דער אייבערשטער איז געווען יונג אויף די וועלט, הי וואזענט נאון טו עניבאדי, ס'איז נישט געווען קיין רעוועלעישן, דער אייבערשטער האט זיך נישט באוויזן פאר די וועלט מיט אזא אפנקייט, אזוי ווי ביי יציאת מצרים און ביי מתן תורה, די זעלבע דא אויכעט. די רבנים זענען מיטגעקומען מנויאר ווען איך בין געווען יונג, די מלחמה איז געווען יונג, די געב איך אסאך קרעדיט, ווייל זיי האבן געפעיסט ריאליטי, אבער די רבנים וואס האבן זיך געמאכט משוגע, די זענען דר'ערדליגערס, אבער היינט נאך צען יאר? ניין נאך צען יאר וואז נאט די רייט פלעיס, נאו וועי, יעצט אויב איר וועט שטעלן א געהעריגע השגחה אין אלע מוסדות און ביי די מיידלעך אויך, וועל איך זיין מורא'דיג צופרידן. איר האט א רעכט צו זאגן פאר אייער קהילה אז איר ווילט נישט זאלן אויסהערן נחום ראזענבערג, אבער איר קענט נישט זאגן הער אים נישט אויס און איך וועל דיר נישט צושטעלן העלפ. די צוויי אינאיינעם וועט נישט ארבעטן. איך האב עפעס א פראבלעם ווען איינער זאגט ליסן איך נעם קער פון מיין קהילה און דאס אלעס וואס דו זאגסט זאג איך אויכעט פאר זיי און זיי ברויכן דיך נישט? זאג איך אים מיטן גרעסטן כבוד, עס איז נאר נאך נישט דא די מינע קהילה. ס'איז יעצט ארויסגעקומען פון וויזשניץ איינער האט ארויסגעגעבן א בריוו. דאס געשריבן א מורא'דיגן שיינעם בריוו. אלע שייגעץ שטיק אויסגערעכנט וואס דארט גייט פאר, ער האט געזאגט ס'איז נישט דא נאך אזא מין צו צושאסענע מיידל סקול ווי מאנסי וויזשניץ אין מאנסי, און ער האט געזאגט ער אלע נעמען, ער זאגט ער פון אלע אפגעפארענע מיידלעך, און ער זאגט ער מיידלעך וואס האבן זיך שוין אביסל צוריק געכאפט אויכעט ווייל מען ארבעט מיט זיי, נישט די ישיבה, די קהילה ארבעט, ס'איז דא ווער ס'טוט, ס'איז דא מענטשן וואס ס'גייט זיי אין לעבן די קינדער זאלן נישט פארלירן די קינדער חלילה ביים לעב. צייט. אה, מורא'דיג וואס גייט פאר. ס'איז דא אנבעליוועבל אפשר פערציג נעמען פון מיידלעך. ס'איז דא איין מיידל כ'האב שוין שוין געהאט אויף מיין האטליין. מ'האט עס ארויסגעווארפן ווייל זי האט געטעקסט אום שבת. זאגט זי אבער איך וויל דיר ווייזן כ'האב נאך דרייצן מיידלעך וואס איך טעקסט פאר זיי און זיי טעקסטן מיר צוריק. סאו לאמיר אלע ארויסווארפן. עניוועי דאס מיידל האט זיך ברוך השם צוריקגעשטעלט. איר טאטע האט אריינגעלייגט כוחות. אנבעליוועבל. און סרול האגער המצרי האט א פראבלעם מיט מיין האטליין, און ער האט אויך א פראבלעם אז מען זאל נישט אננעמען די ווילימסבורגער קינדער, איך האלט בכלל די ווילימסבורגער טאר נישט גיין אויף מאנסי, עטס זענטס אויף אסאך א העכערע מדריגה, איך האלט זאלטס ענק עפענען אן עקסטערע סקול, עקסטערע מוסדות, און זאגטס פארן אלטן דעם רבי'ן דארטן דעם מרדכי האגער המצרי אז ער זאל וויסן אז ער האט אומגעברענגט א גאנצן דור, איך האב מיך אזוינפיל געשלאגן, עטס ווייסט נישט, עטס מיינטס איך געב א מאך אויף א האטליין און איך גיי מיר שלאפן, קודם אז עטס זעטס גייט ארויף דער האטליין. א גאנצע נאכט דויערט ביז ס'גייט ארויף, איך די די נאכט וואס איך לייג עס ארויף שלאף איך נישט, נאר אויסער דעם קענט עטס זעהן נאך א זאך, דער עולם האט זיך באקלערט אז דעם רבינ'ס טאכטער מאשקאוויטש פארשטייט צו חינוך פונקט אזויפיל וויפיל סרול האגער המצרי, און מ'האט איר געצווינגען זאל יעצט רעזיגנירן, באט איך האלט יעצט קען זי שוין בלייבן, ביקאוז. ס'איז אזוי ווי איך זאג אייביג, ס'איז אן hour late and a dollar short changed, אבער די בריוו וואס די אינגערמאן, איך ווייס נישט ווער ס'האט עס געטון, ער געט עס ארויס אן א נאמען, ער האט עס געשריבן שיין אויף אזאלעכע loose leaf pages, ס'איז ארום געגאנגען איבעראל, ער רעכנט ארויס איבער דרייסיג קינדער וואס האבן נישט מצליח געווען זענען אראפ פון אידישן וועג, ער רעכנט אויס מער ווי דרייסיג אבער אפאר האבן זיך אביסל צוריק געשטעלט, דאס דארף מען אונז צוקוקן? נאו וועי, און רוב דערפון איז געקומען ווייל ס'איז געווען אינוואלווד אז. פארהייראטע מיידלעך זענען צוריקגעקומען צו די נישט פארהייראטע און מען האט זיי געלערנט וואס מען טוט ביינאכט און וואס מען טוט אין בעט און וויאזוי קינדער פאפן ארויס פון די וועדזשיינע. ס'איז געווען א חורבן וואס ס'איז געווען. מען האט געשפילט דאקטאר. די זעלבע איז אין אלע סקולס. מען מוז זייער אסאך דגוש לייגן אויף דעם. נאו דאקטאר פלעי. דאקטאר מיינט אז איין מיידל שפילט זיך מיט די קליטאריס פון די אנדערע מיידל און ביז זי ווערט aroused. סא זיי ווערן שוין לאנג aroused ביפ.

ווען כ'האב געווען ווען איך בין געווען א בעל שמחה אז דאס זאל מאכן איך זאל אפשטעלן ווייל טאמער טוה איך דאס בין איך דאך אזוי ווי אלע רשעים ס'איז דען א חילוק צו איינער נעמט געלט צו איינער האט א טובת הנאה א טובת הנאה זאגט די גמרא איז ממון היא. שוין, איך האף אז עטס האטס מיט דעם פארשטאנען מיין מעסעדזש. יעצט עפעס א פרוי האט מיך אריינגעקאלט אויף א נומער וואס איך האב געהאט יארן צוריק אויפן האטליין, און זי זאגט מיר איך זאל איר זאגן וואס ער איז און וואס ער האט געטון, זאג איך אנטשולדיגט. עס איז נישט קיין לשון הרע האטליין, און איך זאג אייך דעם אמת, נחמיה וועבערמאנ'ס זון איז געווען אויף מיין האטליין, און אז ער האט וואוילע קינדער מעג מען זיך משדך זיין מיט אים. נחמיה האט געהאט א גרויסע מעלה וואס רבנים האבן נישט, נחמיה האט נישט געשטופט אין זיינע אייגענע טעכטער, און נישט אין זיינע זין, געשטופט האט ער אין יענעמ'ס, דער רב שטופט אין זיינע אייגענע טעכטער. אויפגעשטעלט. סאו די פעקט אז ער איז א פעדעפייל מיינט נישט דו טארסט זיך נישט משדך זיין מיט. און אז איר ווילט הערן לשון הרע קענט איר זיצן יעדן טאג אויפן האטליין, הערטס אויס, שרייבטס אויף אלע נעמען און געדענקטס עס. איך בין נישט דא אייך איבערצוגעבן לשון הרע. יעצט ווען יענער איז יעצט א פעדעפייל און מ'דארף אים איינזעצן, אויף דעם זעמיר אונז דא, אים אפצושטעלן. אבער ער איז געווען א פעדעפייל, מסתמא איז דאס שוין אפגעזעסן זיינס. זיך רואיג משדך זיין מיט ברוך מאטכע, דער גרעסטער חזר וואס אונז קען מיר אין די שטאט. ער האט וואוילע קינדער, ער האט וואוילע אייניקלעך, איר קענט זיך משדך זיין מיטן. איך געדענק אין קאורט איז צוגעקומען זיינס א זון און ער האט געזאגט פאר מיר און פאר נאך איינעם, און ער האט געזאגט פאר דעם וואס האט אים איינגעזעצט, סרולי רובינשטיין, האט ער געזאגט אונז זעמיר נישט ברוגז אויף ענק, א גרויסן שכוח, נאר הלוואי ווען ער טוט עס צוואנציג יאר פריער. וואלט עס נישט אויסגעקומען אזויפיל טויזענטער קינדער אפגעהארגט, זאל איך זאגן אז זיינע קינדער זענען שולדיג? דער זון וויל פראטעקטן דעם טאטן, ער וויל נישט ער זאל זיצן אין דזשעיל, דאס איז די רחמנות וואס א זון האט אויף א טאטן, אבער איך הער ער האט גאנץ וואוילע קינדער, זענען גאנץ ערליך, עס איז נישט דא אז זיי זענען געגאנגען אין אלע מקוואות און אפגעהארגעט קינדער. ער האט איין זון מאיר לעבאוויטש וואס ער האט געטראגן בחורים צו זונות. ער איז א מנוול, ער איז אזוי ווי דער טאטע, ער האט געטראגן בחורים צו זונות, ער האט געטראגן א בחור צו א זונה און די זונה האט געשריגן דאונט ברענג הים היער הי איז אנדער עידזש איי דאונט וואנט טו טאטש הים איי דאונט וואנט טו וויינד אפ אין דזשעיל, די זונה האט נישט געוואלט וואוינען מיטן בחור, ער האט אויך זיינע זאכן, אבער דאס מיינט נאך גארנישט, אלע קינדער זענען נישט עט פאלט, סאו דאונט יוז די האטליין ראנג, די האטליין איז נישט געמאכט אז דער מחותן האט א שלעכט נאמען אז ער איז געווען א חזיר. איך ווייס וויפיל אזאלעכע חזירים און טאמער איז נאך נישט ארויף געקומען אויפן האטליין אפילו, קענסט דיך כמעט מיט קיינעם נישט משדך זיין היינט, ווען אלעס קומט ארויס איז אן אומגליק, סאו איטס מעיד אז אויב ער האט געטאטשט דיין זון אדער דיין טאכטער קאל מיך אפ וועל איך נעמען קער מיטן אייבערשטנס הילף, אבער דו ווילסט דיך נישט משדך זיין מיט אים, איז נאטינג ראנג. איינער האט מיך אנגעקאלט דעמאלטס ביי נחמיה וועבערמאן און יענער איז טאקע געווארן א מחותן, זאגט ער איך זאל אים יא נעמען אדער נישט, זאג איך אים לאמיך דיר זאגן, איך בין דאך געווען פון די גרויסע לוחמים קעגן אים און איך בין לוחם קעגן די טשיילד מאלעסטעישן, ווען איך האב א קינד וואס איז אין די זעלבע יאר ווי זיינע קינדער און זיי פיטן די דיסקריפשן וואלט איך אים אויך גענומען, די פעקט וואס ער האט געטאטשט מיידלעך, דאס איז דאך דאס קינד גארנישט שולדיג, איך האב נאר געזאגט די שאלה איז צו ער האט נישט געטאטשט די אייגענע קינדער נאר וויאזוי ס'זעהט זיך אויס איז ער געווען א קלוגער, ער האט געטאטשט יענעמ'ס נישט זיינע. ס'איז אזוי ווי די קידוש'ער פרשה, אמאל איז געווען דא א רב אין בארא פארק וואס האט געהאט א ליסט ער האט יעדן קידוש'ער געקענט, און סוף האט ער אויפגעהערט, ער האט געזאגט ס'איז געקומען א פוינט ווי מען קען שוין מיט קיינעם זיך נישט משדך זיין, איז די זעלבע דא אויך, קענסט נישט יעדן פעדאפייל ארויסנעמען ווייל ס'איז כמעט נישט דא איינער וואס איז געווען אונזערע מלמדים אין חדר וואס זענען נישט געווען קיין חזירים, סאו קענסטו שוין נישט נעמען פון זיי קיין קינדער און קיין אייניקלעך, חמשה עשר באב איז יום שהתרה אז מען האט מתיר געווען אז מען זאל געבן קינדער פאר בנימין ס'זאל נישט אויסגעמעקט ווערן זיין שבט. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, איך פאר יעצט מיטן טרעין, זאגן זיי איף יו סי ע סאספישעס פעקעדזש סעי סאמטינג, עניוועי ס'איז געווען א גוי וואס ער האט געווען ער געהאט זיין סקול בעג און לעבן דעם האט ער זיך ארויס גענומען זיין ערוה און האט זיך אנגעהויבן צו שלעפן און עפעס א פרוי א שווארצע האט עס געזעהן און זי האט אנגעהויבן צו מאכן אזאלעכע קולות אויף אים ער האט געמוזט דעם נעקסטן סטעישן אנטלויפן, ס'איז געווארן א זאך וואס דער עולם האט שוין נישט קיין מורא, איז די פרוי זאגט אז זי האט באקומען איבער צוויי מיליאן אימעילס, יו אר א קארעידזשעס לעידי, גוד פאר יו, און נאך אזאלכע גוטע קאמפלימענטס, סאו רבותי טריי צו ביהעיוון ביקאוז יו נעווער נאו הו'ס גאנא סטארט סקרימינג. יעצט איז דא א טאטע וואס האט געטשעפעט זיינס א קינד און די העכסטע פענסטער פון די רבנים האבן אים געהאלפן עס צו פארשווייגן, עס האט געדויערט א יאר צוויי און ס'איז ארויסגעקומען. ליסען, דאונט טעיק טשענסעס, יו אר גאנא לוז, זאג איך ענק אלע. איינער טרעפט מיך יעצט אין ווילימסבורג זאגט ער זעסט איך האב נישט קיין מורא צו רעדן מיט דיר פונקט איז דורכגעגאנגען אשר ענזל דער שייגעץ ער האט מיך דאך ארויסגעטראגן פון קליימער ער מיינט דאך ער איז א חכם כ'האב אים געזאגט יו'ל פעי פאר דיס ער איז שבתי כהנ'ס איידעם און ער פונקט גייט דורך און ער הערט זאג איך אים דו טיפש דו היינט צו רעדן מיט מיר איז עפעס א פראבלעם פינף יאר צוריק האסטו נישט געוואלט רעדן היינט היינט זאגט יעדער איינער דו האסט געווינען, איינגענומען די גאנצע שטאט, דאס גאנצע לאנד, די גאנצע וועלט, אן א קול. גיבט זיך אן א צווייטער, יא, ער איז גערעכט, ווייל איך בין א בעלזער, דער בעלזער רב רייסט זיך קורע פארוואס ער האט נעגלעקטעד די קעיס פון די תלמוד תורה וואס מען האט אים געווארנט, זיי ווייסן אלע איך האב אים געווארנט, עניוועי. לעיזער בערלאנד האט שוין צוגענומען נאך א לויער, א זכר, זעט אויס מיט די נקבה האט ער שוין גענוג געטון, און ער האט אויכעט דעם קצב, דעם פרעזידענט פון ארץ ישראל האט ער פארג מייצג געווען, און למעשה האט ער פארלוירן און ער האט אויך דעם פינטו, בקיצור ווייל ס'קומען אריין אסאך שווערע קעיסעס די גאנצע צייט און זיי זעען אז ס'וועט נישט ארבעטן, ס'איז נישט דא מער די מעשה, אז א רב מעג טון וואס ער וויל. האב אויך געוואלט זאגן פארן עולם איך זאג ענק מ'דארף תשובה צו טון ווייל ס'איז אזא מין חורבן אויף די וועלט, ס'איז געפארן יעצט א משפחה פון ארץ ישראל אויף לאנדאן, זיך אינדזשויען פאר די זומער, און למעשה וואס איז געשעהן איז א מורא'דיגער אומגליק, זיי זענען געגאנגען ערגעץ צו א ביעטש, און דארט האבן די חברה אנגעהויבן צו שרייען אויף זיי, גייטס צוריק אויף סטענפארד הילס, דאס איז אנטיסעמיטן, ס'איז צרות רבותי, דער מדרש ברענגט אז ס'שטייט דארטן אין מצרים, ויקוצו מפני בני ישראל, וואס טייטש ויקוצו? זיי האבן זיך פארעקלט. זאגט דער מדרש, זיי האבן זיך פארעקלט ווייל מ'האט געטראפן די אידן אין אלע בתי תיאטריאות און קרקסיאות, מ'האט זיי געטראפן אין אלע טיעדערס און אין איבעראל וואו ס'בעלאנגט נישט קיין איד. דער גוי האט געוואלט האבן זיינע שייגעצ'יק, ער האט נישט געוואלט דער איד זאל אים אנקוקן קרום. עניוועי, דא איז די זעלבע זאך, גיין איבעראל, מ'מיינט ככל הגוים בית ישראל חלילה.

ס'האט נישט קיין בעיס מער, און מ'ברענגט ארויף אידן, מ'הארגעט דארט אויס, א מקום סכנה, אמעריקע האט קעמפס געמאכט איבעראל מ'זאל אויסהארגענען אלע באפעלקערונג, האב איך געזאגט שוין אפאר חדשים צוריק, איך ליין, ס'גייט קומען א מארשל לאו, ווער ס'האט געלט גייט מען אים צונעמען עס און פארטיג, אזוי ווי ביי ווארלד וואר טו, מ'איז אריינגעקומען מ'האט געזוכט אלע עשירים און מ'האט געוואלט צונעמען זייער געלט און דעטס איט, מ'האט זיי אויסגעהארגעט, דאס זעלבע חלילה ווארט יעצט אין אמעריקע, אזוי איך ליין אין די צייטונגען און אין די בלאגס. מען האלט נישט ווייט פון דעם, מען האט אונז נישט ליב, מען האט נישט ליב די שווארצע, די חילוק איז נאר דער שווארצער גייט פייטן פאר זיינע רייטס, און אונז וועט מען פירן כצאן לטבח אזוי ווי מען האט אונז געפירט אין יוראפ, קיינער האט זיך אפילו נישט קעגן געשטעלט, ס'געווען עפעס אין ווארשעווער געטא אפאר מענטשן אבער דעטס נאטינג טו רייט האום אבאוט, און מען קען זיך נישט קעגן שטעלן קעגן א רעגירונג עניוועי, נישט שייך. סאו וואס גייט מען טוהן? זיין ווארלד וואר טרי, דעטס איט. אלץ ווייל דער עולם פאלגט נישט, מען איז ביזי מיט זנות מיט אלעם, איינער קאלט מיך אפ א מענטש, ער זאגט איך הער וואס דו זאגסט, טאר נישט וואוינען מיט א טאכטער, מען טאר נישט וואוינען מיט א שניר, מען טאר נישט וואוינען מיט די אלעך, זאגט ער אבער הרב נחום עפעס מוזט איר דאך אונז מתיר זיין, איר אסר'ט דאך אלעס, מיט קינדער טאר מען נישט וואוינען, און מיט וועם מעג מען יא וואוינען? פאר אזא שפראך גייט דיך דער אייבערשטער אראפ נעמען, וואטש ענד סי. דאס הייסט פון וועם מעג מען יא? דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה, און זעמיר נשבע ועומד מהר סיני, און דער אייבערשטער זאגט אויף דעם חשבון האב איך ענק ארויסגענומען פון מצרים, און אויף דעם חשבון האב איך פאר ענק געטון אלעס, און כ'האב ענק געברענגט צו אן ארץ זבת חלב ודבש, אנטיל ווי מעסד אפ, יעצט ווילסטו וויסן וואס מען מעג, איך זאל עפעס זאל איך דיר מתיר זיין? איך וועל דיר מתיר זיין זאלסט נעמען דיין אבר און עס אריינשטופן אין דיין אחור, דאס מעג מען לכתחילה. דאס איז געווארן היינט א פרייהייט, דער אייבערשטער מוז אונז אויכעט עפעס געבן, ער קען נישט אלעס אסר'ן, לייצען וואס ער האט ווענס, גמרא זאגט אלעס וואס דער אייבערשטער האט גע'אסר'ט האט ער מתיר געווען כנגדו, ער האט גע'אסר'ט דם נידות האט ער מתיר געווען דם בתולים, אבער דער אייבערשטער קען דאס מתיר זיין, אבער אונז קענמיר זאגן דעם אייבערשטן עפעס זאלסטו מיר געבן, נישטא אזא זאך, דער אייבערשטער זאגט אויב. צו שונאים מיינע חוקים וועל איך אויף ענק געוועלטיגן בחימה מיט א געפערליכן צארן, קוק ווארלד וואר טו, קוק וואס ס'האט געטון, און אין ארץ ישראל ס'נישט דא קיין מנוחה, ס'טוט זיך דארטן יענער חורבן, און די אלע אידן וואס זענען דארט זענען אין גרויס געפאר פון ערגעץ צו קומען א מיסל, און ס'וועט זיין א נעשאנעל דיזעסטער, דער אייבערשטער האט יעצט געמאכט אזא ערד ציטערניש אין איטאליע. ס'איז דא דער שווארץ וואס זיין טאטע פלעגט פארקויפן וויין אויף פסח, כ'מיין ער פארקויפט אויך, און ער איז אויך אין די אתרוגים, מ'דארף באקוקן ווייל איך ווייס ער האט א הויז אין פלארידע, כ'האב געוואלט קויפן דארטן א קאופ, כ'האב געהערט אז ער איז אין דעם בילדינג האב איך נישט געוואלט מיר ווייל ער איז א רשע, ער האט אפגעהארגעט הונדערטער קינדער, געווען א איד, שיקט נעבעך זיין זון, ער איז געווען אלט צוועלף דרייצן יאר, שיקט אים גיי צו מיין ידיד שווארץ און ברענג מיר היימישע וויין אויף פסח, זאל קענען זאגן קדש ורחץ און מיט כאפן א קאץ. משוגענער! ער האט דא געהארגעט דעם בחור, דער בחור איז געווארן א יתום שפעטער, דער בחור האט נישט געקענט קיין שידוך טוהן, ברוך השם ער האט א שידוך געטוהן מיט טערעפי, אבער ער האט זיינע צרות, פארשטייסט? און דער איז אונז באגלייבט אויף אתרוגים, איינעם האט מען געכאפט אז ער האט געטאטשט פיטמאות שבת אין א האטעל, און אים האט מען נאך נישט געכאפט, דארף מען קוקן אין איטאליע, קען זיין אויף אים איז אויך ארויפגעפאלן די שטאט, ס'איז דא אן ערד ציטערניש. אמאל האבן זיך צוזאמגעזעצט די גרויסע פילאזאפן פארוואס ס'איז דא ערד ציטערנישן און זוועות, איז געווען דעמאלטס חכם אלאפאנדרי, זאגט ער דאס איז זייער פראבלעם, איך וועל ענק זאגן פארוואס, שטייט דא וואס דוד המלך זאגט אין תהלים, המביט לארץ, דער אייבערשטער קוקט אויף די ערד ותרעד און ס'ציטערט, דער אייבערשטער געבט א קוק וואנס אין א ווייל, געבט עס א ציטער, דארף מען קוקן צו שווארץ איז נישט אריינגעפאלן אונטער די ראבלס, צו ער לעבט נאך, ווייל ער האט א דירה אין פלארידע אויכעט, אין נארט מיאמי, און יעצט האבן באפאלן דארטן שקצים אין נארט מיאמי. זיי האבן אפאר צענליגע קארס ווענדעלייזד ווייל געהארגעט דארט א איד ראביי ראשקין אויף א יאר צוויי צוריק. רבותי ווי העוו טו סטרעיטן אוט. אונז זעמער אין דעי ענין פון אז אונז מוזמיר טון וואס דער אייבערשטער וויל ענד איטס נאט גאנע העלפ אס ווי קענט געט עוועי וויט איט. און דער אמת איז ווען מען זאל לערנען גענוג ספרים מיט מיט י חסידישע ספרים וואלט מען געוויסט אז דאס איז אונזער שיינקייט אז אונז קעמער טון וואס דער אייבערשטער וויל אונז אונז זעמער דעי וואס אונז טראגן מיט דעם קרוין פונעם הייליגן באשעפער ס'דארף ביי אונז זיין א גרויסער כבוד נישט קיין עול. גארנישט, שפילטס ענק ווייטער. שפילטס ענק ארום מיטן אייבערשטן. די סייענטיסטס זאגן אז אין ארץ ישראל גייט עניוועי זיין א גרויסע ערד ציטערניש. און איך וויל ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך. עס האט אריינגעקאלט א אינגערמאן אז ס'איז טאקע זייער שווער צו גיין פרעגן היינט שאלות, נישט דא קיין פערסאנעלייזד מורה הוראות, און מענטשן גייען דורך דאס גיהנום, און דאס מאכט אז מען זאל נישט פרעגן קיין שאלות, אבער אונז זעמער אלע פרומע מענטשן, ערליכע אידן, און אונז האמיר צדקה געבט מען, און דאס און יענץ, יסודות שביסודות, מקווה'ס, טהרת המשפחה, מאכן אז אינגערמאן זאל קענען פרעגן שאלות, דאס האמיר נישט, קיינער געבט נישט א פעט אן דעם אינגערמאן אן די בעק, איך טריי ענק מסביר צו זיין, אמאל אונז האט מען אויפגעכאוועט, מען האט אונז געלערנט ס'איז דא א באשעפער און מען מוז פאלגן און אונז זעמער עבדים און בנים, היינט דער עולם די יוגנט וויל דאס נישט הערן, זיי קוקן וויאזוי די רבנים פירן זיך אויף ווייסן זיי זיי ווילן זיין פונקט ווי די רבנים, רועה זונות, טוהן זנות מיט אלעם, קענסט זיי נישט פארקויפן היינט אז ס'איז דא א באשעפער ווייל דער רב אליין גלייבט נישט אז ס'איז דא א באשעפער, ער פירט זיך נישט אויף אזוי ווי איינער וואס האט א באשעפער אויף זיך. ס'איז א דזשאוק די גאנצע אידישקייט איז שטאטס מ'זאל מקרב זיין דעם יונגערמאן מיט ליבשאפט און זאגן אה ברוך השם קומסט פרעגן שאלות צו כדומה איז איז ממש ס'איז נישט דא גארנישט איך דענק איך פלעג אמאל פרעגן ביים שארמאשער רב שאלות מיט יארן צוריק מיין מאמע האט געקענט דעם שארמאשער רב נאך פונדערהיים נאך אין פערנוואלד איך ווייס נאך די קריג. איז מיין מאמע פלעגט אמאל אריינגיין פרעגן אים שאלות אויף אנדערע זאכן וואס זי האט געהאט, האט ער אלץ געזאגט, אה דיין זון קומט, ער פרעגט יעדן חודש, און ער איז אזא ערליכער און אזא פיינער, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך, סא איט פילס גוד, סא דו ווילסט זיין א איד, דא יעדן מען צוהאקט, מען צוזעצט, מען צושיסט, קומען דא אפאר סיקריקן חברה, זיי מיינען זיי פירן דא די שטאט, און מיט דעם האבן זיי עפעס אויפגעטון. דו האסט נישט אויפגעטון ווייל ווען יענער איז אין בעדרום ביי זיך פרייוועט ווייסטו נישט וואס יענער טוט און אז זי איז נישט ריין, זי איז א נידה, האסטו גארנישט אויפגעטון פון דיין גאנצן אידישקייט. און דאס איז וואס דא גייט פאר. נאובאדי גיווס ע פלייאינג הוט אבאוט עניבאדי. איך שטעל יעצט ארויף דעם אינגערמאן איך וויל עטס זאלטס עס הערן. נאר געוואלט זאגן א קאמענט וועגן דאס וואס איר האט געזאגט אז דו קאנסט נישט פרעגן די דיינים וואס ענטפערן שאלות, זענען נישט קיין פערזענליכע דיינים.

אבער איך בילאנג נישט ביי די אהרונים, ס'איז מיך נישט אינטערסאנט, און ס'איז אויך נישט אזוי ווי איר זאגט. דאס וואס איר האט דערציילט וועגן די קעפעטשער רב, איז געווען פאר מיך זייער אינטערסאנט, אבער אזא מציאות היינט אין וויליאמסבורג אדער אין בארא פארק איז נישטא, ס'נישטא וועמען צו רעדן, נישטא וועמען צו פרעגן, און איך גלייב ס'דא הונדערטער, ממש הונדערטער אינגעלייט

כ'בין געווען ביי שטאט איינער עס איז דא א קורס וואס הייסט פראדאקטיוו און וואס מ'לערנט אויס אינגעלייט צו זיין מער האבן סעלף קאנפידענס און זאכן, ס'איז געווען דארט א אינגערמאן ער האט פארציילט ער איז געגאנגען צו די קורס נאר ער זאל האבן די גאטס וויאזוי צו פרעגן א שאלה, ווייל ס'קומט אן אזויפיל בושה צו פרעגן א שאלה צו פרעגן א דיין דא, עס איז א קאמישע, אזוי זעט מען אויס.

פארשטייט זיך כ'האב אביסל געטוישט זיין שטימע ווייל ס'איז נישט וויכטיג אז מ'זאל ווי מ'זאגט עס הערן. אבער וואס פארקויפט מען אונז? פארקויפט מען איין זאך, ציונות? דאס אויך שוין נישט. מ'נעמט שוין געלט פון די מדינה, ס'אינטערעסירט שוין היינט קיינעם גארנישט. די שאלה איז פארוואס זאל דער אייבערשטער פון אונז ליידן? פארוואס האלט ער אונז? קוקטס אין שירת האזיני וואס דארט שטייט, איך וויל ענק נישט נאכזאגן די ווערטער. יעצט, איך וויל ענק זאגן, לעצטנס קומען אריין גרויסע קאמפלעינס, בחורים וואס זיי זאגן זענען פארכאפט געווארן אין דראגס, כ'האב עטליכע מיידלעך וואס האבן מיך שוין אפגעקאלט, און איך בין שוין געגאנגען דארט ווי מען דארף גיין, און מען גייט עס מירצעשעם אפשטעלן. איך וויל יעצט ארבעטן, און ס'האלט שוין נאנט, מען זאל דורכפירן א געזעץ אז יעדע ישיבה זאל טעסטן די בחורים פאר דראגס, יעדע ישיבה, און מען זאל ארויסנעמען עט רענדאם צוואנציג דרייסיג בחורים יעדע פאר וואכן און זיי טעסטן פאר דראגס, און דאס גייט געשען. כ'האב ענק נישט געוואלט זאגן נאך ביז יעצט. ווייל ביז יעצט איז עס נאך געווען זייער פרעמד, אבער די בחורים זענען נעבעך פארכאפט געווארן פון אנדערע בחורים, זיי זענען שוין געקומען פאראויס, און מען האט שוין גערעדט דארט ווי מען דארף רעדן, און איטס גאנא העפען ווערי ווערי סון, עס קען נאך גאר זיין אז אויף דעם זמן וועט עס שוין זיין אינפארסט, און אויב די ישיבות וועלן נישט וועלן וועט מען זיי צונעמען די פאנדינג, אונז אונז זעמיר שטערקער ווייל אונז געבמיר די געלט, אונז מיין איך די גאווערמענט, סאו וואן דעי טוטס ענק טרעפן אדער אן פאנדינג. אדער טוטס קאמפלייען מיט די אלע זאכן וואס מען פארלאנגט פון ענק. דאס איז די זאך פארוואס כ'האב ענק געזאגט איך ארבעט אויף א מורא'דיגן געזעץ, כ'האב נישט געוואלט רעדן ביז יעצט אבער ס'האלט שוין, חבל, כ'האב נישט געוואלט רעדן ווי א ווילדער נאנט צו מעט און לאכן, אבער ס'האלט זייער נאנט. ס'קען זיין אז צום נייעם זמן יעצט וועט מען אנהייבן צו טעסטן בחורים פאר דראגס און מיידלעך אויך. ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, אבער עטס געדענקט ווען עטס האט געלאכט, פארוואס דארף מען רעדן מיט א מנין, דארף מען זאגן הושיעה את עמך וברך את נחלתך, מען קען דאך זאגן הושיעה את עמך דראגס וברך את נחלתך דראגס, ורעם ונשאם עד העולם און שי איז אלסא אן דראגס. אזעלכע בהמות, איך זאג דיר, ס'האט אמאל איינער געזאגט און איך זאג עס נאך, איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלערן פאר די אידן וואס ער האט געהארגעט ווי פאר די רשעים און די שקצים און די בהמות וואס ער האט איבערגעלאזט, דאס איז געווען א גרעסערע חורבן ווי דעם וואס ער האט געהארגעט. יענע האט ער געהארגעט זענען דאך נישט דא, אבער די וואס ער האט איבער געלאזט זאלן אנהייבן א נייע לעבן אין א נייע פלאץ, און ער האט איבער געלאזט אזעלכע גוים שקצים הינט אז ס'קען נישט זיין גוט, אונז דארף מען אויך גיין בעטן ווידער גוט מאכן פאר די יונגע דור. יעצט איז דא א פיקטשער ווי דער סקווערער רבי זיצט אין א יחוד שטיבל, ער האט געמיינט אז די כלה איז פאר אים, ניין דאס איז אן אייניקל דיינער, דאס איז נישט פאר דיר. חזר דיר ווען זי וועט גיין אין מקווה וועט זי זיך קומען מזכיר זיין פאר דיר, דארפסט דיך נישט זארגן, וועסט וויסן פונקטליך ווען זי קריגט די ווסת און ווען זי איז ריין און ווען זי גייט אין מקווה און ווען זי לעבט מיט איר מאן און וויפיל מאל א נאכט זי גייט, יו וויל נאו עווריטינג, דאנט ווארי. יעצט ס'איז געפארן א באס אויף שכם און די אראבער האבן באפאלן דעם באס, זיי זענען געפארן מתפלל זיין צו יוסף הצדיק, ווייל זייער רבי ר' לעזער בערלאנד האט אויך געהאט דעם זעלבן נסיון ווי יוסף הצדיק, דער חילוק איז נאר אז ר' לעזער בערלאנד איז דורכגעפאלן. יעצט, די פאליס האט זיי אפגעשטעלט דעם באס, מ'האט זיי געמוזט קומען נעמען מיט מיליטער ארויסראטעווען פון דארט, זיי האבן, די אראבער האבן געווארפן שטיינער, איינער האט געכאפט א שטיין אין פנים, על כל פנים האבן זיי גע'טענה'ט אז יום טוב חשין האט זיי געהייסן פארן מתפלל זיין דארט, און זיי האבן געוואלט אנלייגן אויף דעם יום טוב חשין, קיצור די פאליס האט אים אויפגעפיקט, און ער האט גערעדט, די פאליס האט אים אינטערוויוט פֿיר שעה און ער האט גערעדט, ער האט פארציילט ער איז אמאל געווען גבאי ביי דעם לעזער בערלאנד, ער האט פארציילט אלע זנות וואס דער מענטש האט אפגעטון, ער איז רחמנא לצלן, איטס מאטש ווארס דען ווי איווען טינק, נישט אומזינסט האט ער גענומען נאך א לויער זאל צוהעלפן. צו לעבעדיג, אזוי ווי סאקמער, אלטע אזיאטישע מארמאראשער וועג. יעצט זאליקא האט עפעס א אין פראנקרייך האט ער דארטן עפעס צוויי שיקסעס זיי גייען האלב נאקעט אויסגעטון זיי טראגן א גרויסן בילד פון אים זאליקא האסט נישט קיין שלעכטן טעיסט. יעצט ס'איז דא אין בית שמש איז דא א פֿיר און צוואַנציק יעריגער מענטש און עפעס איינעמס טיר איז געווען אפן ביינאכט ער האט זיך אריינגעכאפט אין א משפחה ביי א שכנה, גערעדט. און זי איז א קליין מיידל נאך, און ער האט איר גערעיפט, און די שכנים האבן געהערט ווי זי שרייט, האבן זיי גערופן די פאליס, און מען האט אים איינגעזעצט, יעצט ער איז פֿיר און צוואַנציק און די מיידל איז זעכצן, משוגע מטורף לאז די מיידל אויפוואקסן, שוין, מען האט אים איינגעזעצט און מען גייט היינט האבן א משפט מיט אים. איינער שרייבט דא אין די בלאגס אז מען דארף צושפארן די טירן און מען דארף אויך באהאלטן די מיידלעך אין א קאסטן אזוי ווי יעקב אבינו האט באהאלטן לאה'ן. ניין, מען דארף נישט באהאלטן אין א קאסטן, מען דארף קומען פאראויס און נישט באהאלטן דעם אמת, און ממילא וועט אלעס זיין גוט. אז אין באבוב האט מען גערעיפט א יונגל, צוויי האט מען גערעיפט, ער איז געגאנגען א מענטש און האט עס אויסגעמעקט, דאס מוז האבן געווען מיט די רשות פון די הנהלה, און מען האט עס ווען געקענט נעמען און ריטריווען אויכעט, נאר אז קיינער האט נישט געוואלט קומען פארווארד, אבער טוט מען מיט אונז וואס מען וויל. מיט אונזערע קינדער. און אז דעם רב'ס אייניקל מייזעלס האט מען גערעיפט, מ'האט אים אראפגענומען אונטן אין א טוילעט אין בעלז, און די רב האט נישט געוואלט קומען פארווארד, נישט מייזעלס האט געוואלט קומען פארווארד און נישט די רב, סאו יו נאו וואט, גוד פאר יו. יעצט דער וואס האט גערעיפט דער איז א פרומער גראדע, ער שרייבט ער דא אזוי, די גאנצע חינוך החרדי איז נעבעך דפוק, ס'איז געהארגעט נעבעך, א פרייער טוט עס אויכעט אבער ער טוט עס ווייסט מיט א זונה אין תל אביב, נישט ער גייט אריין צו יענעם אין שטוב, ס'איז דאך געוויס אז מ'וועט דיך דערקענען און מ'וועט דיך כאפן. מען ווייזט א פיקטשער פון אין קעמפ ווי א מלמד, דער וואס איז בלעם שתום העין, בלינד אויף אן אויג, ער טרינקט פון א שעפ לעפל, נו מסתם מישט ער עס צוריק אין די זופ, ער איז אזא שייגעץ, ער איז א חזיר א מנוול, איך עקל זיך פון אים, און דער חזיר דער מנוול פלעגט אנהארגען די קינדער מיט רוצח'ישע שלעק, ביז איך האב אים אמאל שיער איינגעזעצט, ער האט געטאטשט איינע פון מיינע קינדער, ער האט מיר געבעטן איך גיב דיר דריי טויזנט דאלער, זאג איך שטופ עס דיר אריין אין אחור, איך ברויך נישט דיין געלט, זאלסט נישט אנרירן קיין קינד, דעמאלטס האט ער אויפגעהערט. אבער ער איז א מנוול א חזיר, איך ווייס פון צענליגע קינדער וואס ער האט מאלעסט, ס'זענען שוין היינט גרויסע מענטשן, דאס אלעס איז ביי אונז אקסעפטעד, סאו יו נאו וואט, איצט ווילסט לעבן אין אזא קאמיוניטי, לעבטס אין אזא קאמיוניטי. משה לייב מונקאטשער האט צוגעשטעלט א מת מצוה, מען זאל דורכגיין זיין קעמפ, מ'זאל ווייזן וואס א לוויה איז. משה לייב דו דארפסט נישט ווייזן, יעדעס קינד וואס האט געלערנט אין מונקאטש איז א געהארגעטער, מען האט נאך נישט געלייגט אים נאך אין א קאסטן און אונטער דר'ערד, וואס מען האט געטוהן ביי דיר אין קעמפ, וואס מען האט געטוהן ביי דיר אין שטאט, דו ביסט א חיה אז דו האסט דאס אלעס צוגעלאזט. יעצט די רבנים פון חבד זענען מורא'דיג אויפגערעגט פארוואס אפאר חברה וואס זיי מאכן פרנסה האבן אריינגעשטעלט אז מען זאל גיין אין מיליטער, אז חבד זאל זיין אזוי ווי ישיבות הסדר. ס'האט געספליט חבד, ס'איז מורא'דיג, שטעל דיר פאר דער רבי לעבט נישט איך ווייס נישט וויפיל צוואנציג יארן און קוק וואס ס'איז געווארן פון חבד, אנבעליוועבל, זיי אליינס זענען שוין ברוגז. ס'וועט ווערן נאך א משיחיסטן מלחמה, די וועלן זאגן משיח און די וועלן זאגן נישט משיח, די וועלן זאגן צבא און נישט צבא, און ס'וועט נעבעך אונטערגיין. אזוי דער סמך מם שפילט ביי יעדן. יעצט, שאולזאהן האט געשריבן אן ארטיקל אז דער ענין פון סעקשועל אביוז ביי די חסידים איז אזא מין נפרצ'דיגע זאך, נישט נאר ביי די חסידים, ביי די היימישע, ביי די ליטווישע אויך. יעצט שאולזאהן, איך געדענק מיט אפאר יאר צוריק האסטו געשריבן אין דיין טרייפענעם צייטונג האסטו געשריבן, נחום ראזנבערג האט צוגעשפארט און אז מען קען זיך נישט אונטערנעמען הייבט מען נישט אן. כ'האב מיך דעמאלטס נישט צוגעשפארט. כ'האב עס געלייגט אויף האלד אויף פאר צוויי דריי וואכן ווייל כ'האב געוואלט זעהן ווי צו וועם מ'דארף גיין פאר העלפ ווען מ'סטראשעט מיט הרג'נען און כ'האב ברוך השם מצליח געווען און כ'האב שטיל געמאכט די אלע סאטמארע חיות. סאו וויל איך דיר זאגן ברוך השם אבי נאך זיבן אכט יאר האסטו דיך אויך אויפגעוועקט אז ס'איז צרות ברוך השם אבי דער עולם איז שוין מיט מיר ווייסט העם איתי ברוך ה'. יעצט סקולענער רבי מאכט נאך ווייטער זיין סעודת הודאה, ער כאפט נישט אז דער עולם געבט אים שוין נישט קיין געלט, ס'א שאד שוין צו מאכן די סעודת הודאה, אז אלעס וואס די רבי'ס היטן נאך אפ תורה און מצוות איז ווייל ס'איז דא א קעמערע וואס מאכט פאר זיי פרסומת. מען ווערט געוואויר אז די גאנצע פארוואס לעבאוויטש האט געזאגט אז מען גייט נעמען בחורים אין מיליטער איז ווייל זיי האבן באקומען פֿינף און פֿערציק מיליאן שקל כדי זיי זאלן קענען בויען א גרויסע ישיבה אין צפת, שטייט די דזשאוק איז גוט, סאטמאר האט ארויסגעגעבן א צעטל אז אסור להוציא, מען טאר נישט ארויסנעמען מכשירי טעכנעלאגיע בבית החיים בסאטמאר וקרית יואל, איז א מורא די מתים וועלן זעהן נישט קיין גוטע פיקטשערס, זיי אזוי משוגע געווארן נעבעך. ר' אהרן איז געפארן אויף קענעדע אויף א שנעלן וויזיט, כ'האב מורא ער וועט נאך באלד גיין ראטעווען די קענעדישע קינדער, אוי באלד העט זיין דא צרות. יעצט פיר טעג צוריק האט זיך דערטראנקען א ישיבה בחור אליהו מגורי כהן, ער איז געווען א בחור וואס איז. געזעסן און געלערנט אין א ישיבה, נעבעך אין שערעטאן אין תל אביב איז ער נעבעך געשטארבן, איז ער געקומען יעצט נאך די פטירה צו א בחור אין חלום, יענער וויל נישט מען זאל וויסן זיין נאמען ער וויל נישט באקומען טויזענטער טעלעפאנס אז ער איז געגאנגען אין די מקווה אין צפת און ער האט פארגעסן צו באצאלן דארט און ער האט זיך געטובלט, און זיין נשמה האט נישט קיין עליה, שטעלטס ענק פאר, ער האט פארגעסן צו באצאלן מקווה געלט, כאטש ער האט זיך דערטראנקען, ווען מען דערטרענקט זיך דאס איז די שווערסטע מיסה, האט דאך די נשמה אן עליה, ער קען נישט גיין צו זיין פלאץ, און ער בעט דעם איד, אזוי ווי איך בין א גוטער ידיד, גיי באצאל דאס געלט. בקיצור, דער איד האט זיך נישט געפוילט, ער האט אפגעקאלט א חבר אין צפת און ער האט געזאגט, טו מיר א טובה, ס'איז דא א מקווה וואס איינער איז געגאנגען און ער האט נישט באצאלט, און ער האט נישט קיין מנוחה אויף יענע וועלט. געזאגט. און די מקווה איז אין טאלען, די טאלענער מקווה, זייער א שיינע מקווה גראדע, טאלען אין צפת, ס'איז אין די אלט שטאט. קיצער, גיי באקוק וויפיל ס'קאסט צו גיין אין מקווה, האט ער געזען א שלט אז אין די וואכן קאסט פינף שקל, פרייטאג קאסט זיבן שקל. פארשטייט זיך פארוואס קאסט פרייטאג מער, יעדער פארשטייט דאך פארוואס, ווייל פרייטאג איז דא יונגלעך און מ'קען אין זיי אריינשטופן און נאכער, מילא יו געט יור מאניס ווארט. עניוועי, ניין דאס זאג איך שוין, נישט ער האט געזאגט. זאגט. בקיצור כ'האב איינער וואס האט נישט באצאלט איז ער געגאנגען און ער האט באצאלט אזוי ווי פאר פרייטאג וואס דאס איז די טייערסטע און נאכדעם איז ער אים געקומען זאגן אין חלום אז זאלסט וויסן ברוך השם איך בין ארויס געקראכן פון מיינע צרות סאו ס'איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן אז דין פרוטה כדין מאה דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען האט ביי אונז קיינמאל נישט געלערנט וואס האט מען נישט געלערנט ווייל מען האט נישט געקענט לערנען אז מען מוז האנדלען ערליך מען גנב'עט דאך פון די רעגירונג מען גנב'עט דא מען גנב'עט דארטן בקיצור למעשה די אונטערשטע שורה איז רבותי מען דארף אנהייבן זיך צו רעכענען אז מען טאר נישט גנב'נען פון קיינעם קיין געלט. שטעל דיר פאר וואס האט ער געטון אין די מקווה? גארנישט ער האט זיך געטובל'ט, וואס ער האט מיטגענומען אביסל מקווה וואסער, ס'האט א פרייז מוז מען באצאלן. יעצט כ'האב נאר געוואלט זאגן א קליינע נקודה, דער. סרול האגער המצרי פון ארץ ישראל, דעם טעם פארוואס ר' משה'ל האט נישט געוואלט ער זאל זיין רבי איז ווייל ער האט פארטיילט מיליאן, מען האט געזאגט פאר רפואות און נשמות, ער האט נישט פארטיילט פאר רפואות, ער האט פארטיילט פאר זיינע שקצים זאלן קענען גיין זינדיגן. יעצט יעצט איז דא דער שמשון וואלצער וואס ער דרייט זיך דא ארום וואס ער האט מאנס געווען קינדער און מען האט אים געזוכט אבער למעשה האט מען זיך געכאפט זיין זון און מען האט אים איינגעזעצט איז געגאנגען סרול האגער און ער האט אים פארשאפט אכציג טויזענט דאלער פאר זיין לויער. און נישט נאר דאס, ס'פעלט אויס נאך געלט, איז אין בראכפעלד איז מען געשטאנען דארט מיט טישן, מיט א הסכמה פון סרול האגער און פון ארץ ישראל און מ'האט צוזאמגעזאמלט געלט פאר די משפחה פון שלמה וואלצער, שלמה דער זון פון דעם וואס מ'האט געכאפט, ווען מ'האט געזוכט זיין טאטן האט מען אויף אים אויך געטראפן עבירות און מ'האט אים איינגעזעצט. צו לא יומתו אבות על בנים איש בחטאו יומתו. מען האט אים געגעבן צו זיצן איך ווייס נישט ווי לאנג, למעשה דא אין מאנסי ווי ער בויעט סרול האגער'ס בית מדרש שמשון וואלצער, דאס איז פון קוממיות איז דער וואס האט געטוהן אלע ארגסטע זאכן, און כ'הער זאגן ער האט געהאט צו טוהן מיט מיידלעך אויך, כ'מיין. ס'קומט דאך אלעס ארויס. און ער זיצט אויבן אן. יעצט דער סרול האגער וויל אריינשטעלן איינער פון דעם שמש'נס קינדער זאלן זיין ראש ישיבה אין די נייע ישיבה וואס ער מאכט אין בראכפעלד. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? מילא א איד וואס האט אסאך געלט און איז זינדיג מוז מען ליידן פון אים. אבער ער האט דאך נישט קיין געלט אויך נישט. אזוי זענען די היינטיגע מנהיגים. איינער האט מיר געזאגט אז סקווער באצאלט פאר אינגעלייט מיליאנען מען זאל ארום גיין און אויפארבעטן פראפאגאנדע פאר סקווער, זאגן ווי הייליג די רבי איז מיט אלעם, און מענטשען לאכן מענטשען קאלן מיך אפ, ס'איז ממש די טאלק אף די טאון, מען קען נישט פאפן, יו קען פול סאם פיפעל אלל די טיים און אלל פיפעל סאם טיים באט יו קענט פול אלל פיפעל אלל די טיים, שוין געקומען די צייט ווען דער עולם ווייסט וואס ארא שייגעץ און א לאו לייף. די סקווערע רבי איז. יעצט ס'איז דא א זיקא וויירוס און מ'האט געהייסן די וואך אז די פאבליק סקול קינדער זאלן קומען אנגעטון בצניעות ווייל מ'האט מורא ס'עט זיי בייסן אין די פיס און אין די הענט ווי ס'איז אויפגעדעקט. למעשה ס'דערמאנט מיך די גמרא וואס די גמרא ברענגט דארט מיט טיטוס הרשע ער האט געזאגט ער גייט זיך שלאגן מיטן אייבערשטן חלילה האט דער אייבערשטער געזאגט כ'האב א קליינעם יתוש כ'האב א זיקא וואטש ענד סי ס'איז א הזיק זיקא דאס איז הזיק. די, דער עולם האט מוזן אנהייבן צו גיין צניעות'דיג אנגעטון, נישט ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, נאר ווייל דער זיקע וויירוס האט געהייסן, אוודאי סאבקאנטשעסלי קומט עס אויך פונעם אייבערשטן, נאר איין זאך זאלט עטס געדענקען, דער פסוק זאגט אונז אך בהשם אל תמרודו, מיט'ן אייבערשטן הייבטס נישט אן. שוין, האטס מיר אלע א גוטן און א לעכטיגן און א פרייליכן שבת און כל טוב.